א גוטן ערב שבת קודש, פרשת וישלח. געווען דעם דאנערשטיג איז געווען די סענטענסינג פון די דריי מענטשן, איינער איז געקומען פון ארץ ישראל און ער האט געוואלט הרג'נען דעם מאן וואס האט מסרב געווען צו געבן א גט, ס'איז א נייע ביזנעס, מ'גייט גיין הרג'נען מענטשן, און זיי האבן באקומען ב. באָבקעס און פּינאַטס, כאָטש ס'איז די פֿעדערל. איינער זאָל אונדז זאָגן, אַז די ייִדן האָבן נישט קיין קאָנעקשאָנס אין אַמעריקע? הע-הע-הע! אונדז האָבן אַזעלכע קאָנעקשאָנס, איר האָט נישט קיין השׂגה. יעצט, איינער איז געקומען פֿון ארץ-ישׂראל, הייסט ער אהרן גאָלדבערג. ער האָט באַקומען דרײַ יאָר און ער איז שוין אָפּגעזעסן, ער גייט שוין באַלד אַרויס. דער אַנדערער הייסט שמעון לייבאָוויטש, ער האָט באַקומען צוויי. און נאכדעם איז מער דא בנימין גאטליב, ער האט באקומען נישט מער ווי פראבעישאן א יאר, דאס הייסט דאס איז דער איד, דער איד האט קאנעקשאנס, איינער זאל זאגן אז אונז זעמער אין גלות שפיי איך אים אין פנים, אין גלות ביסטו? א שווארצער טוט עס וואס וואלט געווען, און ווען א נארמאלע איטאליענער טוט עס וואס וואלט געווען? נאר גארנישט. יעדער פרייט זיך, מ'האט אריינגעשריבן מזל טוב מזל טוב, וואס איז די גרויסער מזל טוב? און וואס וועט זיין אז דיינס א קינד וועט בעטן א גט און מ'וועט אים הרג'ענען, צו מ'וועט אים וועלן הרג'ענען, דא דאך א מזל אז מ'האט אים געכאפט, שטעל דיר פאר ווען מ'כאפט ווען נישט, ס'וואלט געווען א הרוג אויך, אזוי וואלט די פרוי געקענט גיין חתונה האבן וויסנדיג אז זי האט געהארגעט א מאן, די מאן האט איר אויסגעהאלטן און געגעבן קינדער. אנבעליוועבל, אונז זעמער אזוי מין צעפידלט און מעסד אפ אז ס'איז אנבעליוועבל, אבער אונז האמיר נישט קיין קאנעקשאן. משה דוד נידערמאן, זעצט זיך זאגן זענען מיר נרדפים, נרדפים זענען מיר, ביסט א רודף דו רשע דו, עטס האטס אומגעברענגט אידישקייט אין אמעריקע, איבעראל, עטס זענטס רשעים מרירים, עטס זענטס געווען ביזי מיט אפאר שטותים, און די שטותים האט עטס גערודפ'ט מענטשן, סעלפאונס, סמארטפאונס, איך ווייס אנדערע זאכן, געפלאצטע קליידער, און מיט דעם האט עטס געהארגעט מענטשן, און צו טוהן פארן אייבערשטען פאר זיין תורה האט מען גאר נישט געטוהן, יעצט איך וויל פרעגן בכלל. ס'איז א גרויסע ישועה אז איז נאר געזעסן דריי יאר אין הע פ טשע טשע טשע טשע כ'וויל אבער פרעגן א שאלה אמת'ע שאלה אונז האבן רבנים זיי דארפן קוקן פאר די וועל ביאינג אוו די פאבליק וואס פאר א שווארץ יאר איז דאס אז די רבנים קענען נישט אהער נעמען די אינגעלייט וואס זיי ווילן נישט געבן קיין גט און וואס פאר א שווארץ יאר איז דאס אז זיי ווילן נישט אהער נעמען די אינגעלייט וואס זענען מסרב צו געבן מזונות און די זעלבע פארוואס קענען זיי נישט אהער נעמען נישט זיי פרויען פרויען וואס זענען מסרב צו געבן פארן מאן עונה, אונז האמער נישט קיין סאסייעטי, דעטס אלל, ווי העוו נאטינג טו ברעג אבאוט, גייט נאך איינער אויפן שוואונג פארט ער גוט, טאמער גייט ער נישט אויפן שוואונג איז ער אין דר'ערד, אז ער מאכט א קינד מאכט ער עס אז די רבנים מיט איצעלע פימפ זאלן האבן א מיינונג ווי דאס קינד זאל גיין צו צום טאטן צו צו די מאמע, פארשטייסט וואס דא טוט זיך? בעיסיקלי דו זייסט איין קינדער פאר יענעם, ס'האמער נישט קיין אינפראסטראקטשער אונז האמער נישט קיין רבנים אונז זעמער. טיף דא היר אין דר'ערד, ענד איט העז טו סטאפ. און דער עולם איז שוין געווארן היינט קלוג, מען גייט שוין צו לויערס, מען גייט צו די גאווערמענט, מען לאכט זיך אויס פון די רבנים, מען קאקט אויף זיי, זיי זענען אפילו נישט ווערד קיין קאקן. אמאל האט איינער געזאגט, ער האט צוויי גרויסע ישיבות און דארט קומט ארויס אסאך גדולים, נאכדעם מאכט מען אן אשר יצר. דאס איז וואס אין סאם, אין סאם גרויסע שטעט, ס'דרייען זיך ארום אסאך געלט און אסאך גדולים, און דעטס אלל איטס אלל אבאוט. און דער עולם איז נאך פרייליך, וואס הייסט ער האט נאר באקומען אפאר יאר? בעני האט געדארפט באקומען כאטש צען יאר פאר זיין א מסייע לדבר עבירה. בעני הייסט בעני גאטליב, ער האט מודה געווען אז ער האט געגעבן פינף און צוואנציג טויזענט דאלער פאר איינעם ער זאל קאמיטן מורדער. לעבאוויטש און גאלדבערג זענען געווען די וואס מען האט זיי באצאלט. זאלן אויספירן די שיט, די די שמוציגע זאך. יעצט איך וויל זאגן נאך א זאך פאר די אלע ארץ ישראל'דיגע וואס זיי קומען דא הארגענען מענטשן, זאלט אייך אויסלערן איין זאך, מיר אמעריקאנער האבן פאר אייך גארנישט קיין מורא, אונז האמער נישט קיין מורא פאר אייך, עטס ווייסטס וואס גייט זיין דער סוף? פונקט ווי עטס האטס א גאן האמער אונז אויך, פונקט ווי עטס האטס א מעסער האמער אונז אויך, אונז גיימער אן ארץ ישראל'דיגן איד נישט אריינלאזן בכלל אין די שטאט. עטס זענטס רוצחים, גנבים. כ'האב געמיינט זיי קומען דא הרג'נען אזוי ווי כ'בין געשטאנען אמאל דארטן אין זשופניק דארטן אין חצר ווייל דער, כ'ווייס נישט וויאזוי ער הייסט אפילו, כ'דענק שוין היינט נישט וויאזוי ער הייסט, געהייסן דאווידאוויטש, כ'דענק נישט אויפן ערשטן נאמען, האט ער מיר אזוי געזאגט, איר זאלט נישט טשעפען מיט די עדה החרדית, אונז קען מען אייך הרג'נען אויך, אונז האבן מיר א ביקס, האב איך אריינגעלייגט די הענט אין מיין הויזן טאש, בסך הכל האב איך דארט גארנישט געהאט, און איך האב אים געזאגט, א מינוט, דו ווילסט איך זאל ארויסנעמען מיין ביקס, איך פליק דיך אריין אין קאפ, און ער איז אזוי אנטלאפן, איך האב אים קיינמאל נישט געטראפן פון דעמאלטס, זיי מיינען זיי טוען וואס זיי ווילן, הערשל קלאר האט געמיינט ער קען אונז דא אנדרייען, נאנאנאנאנא, דו גייסט נישט אנדרייען גארנישט, אונז זעמיר היער טו סטעי ענד היער טו פייט ענד היער טו בלאו יור ברעינס אוט איף יו גאנא טריי טו טאטש אס, ווי'ר נאט היער פאר דיס גארבידזש ענימאר, סאטמארער רבי מיט אריינרופן צום רב מיט זאגן ער איז א שייגעץ, די זאכן זענען געשטארבן, סאטמאר רב איז געשטארבן, ער האט מיטגענומען זיין גאנצע אראוו עניע האט ער מיטגענומען אין קבר, און ער האט איבערגעלאזט דעם גרעסטן לאו-לייף פון די קהילה דעם סיגעטער, און נאכדעם דארף מען שוין נישט גיין ווייטער. און דער גאלדבערג זאל זיך זיצן אין ארץ ישראל? ווער האט אים אהער געברענגט דא? וועל קאם טו טינק ווי די חברה האבן באקומען א קלענערן עונש ווי ווען מען כאפט איינעם פארקויפן מאראוואנע? גארנישט, א דזשאוק געווען די גאנצע זאך. אנבעליוועבל. אונז וויל מען נישט האבן הערשל קלאר מיט די אלע. איינער קאלט מיך אפ אז ס'טוט זיך ווידער אין ארץ ישראל, ס'טוט זיך גרויסע זאכן, מען כאפט מיידלעך, אה, די ספרדישע, האב איך אים געזאגט, איך וויל נישט רעדן דערפון אויפן האטליין, פרעגט ער פארוואס, זאג איך, ווייל כ'האב געהערט זאגן אז הערשל קלאר קאלט אויך אריין. אויב דער שייגעץ, דער מנוול, דער חזיר, דער טמא'ניק וואס האט מכשיל געווען א האלבע שטאט און ער גענומען געלט, אויב ער קען זיין פארמישט מיט די מיידלעך, וויל איך נישט האבן צו טון דערמיט, זאל מען זיי נעמען אין מיליטער. דער שייגעץ גייט נאך אונז רעגירן וואס יא און וואס נישט. איטס א ביג שעים אין וואס א סאסייעטי מען לעבט, וואן דעי יו וויל אלל ריגרעט, ס'האט געמאכט א גרויסן חורבן פאר אונזער שטאט און פאר אונזער נאמען און פאר אלעם, אריינגענומען א הערשל קלאר מיט אפאר מטורפים, מיט וועבערמאן, לאמיר נישט פארגעסן מיט וועבערמאן, ער זיצט טאקע, האט איהם אריינגענומען ער זאל אונז צוהעלפן, ער האט דאך אונז אויסגעסטרעטן די אלע שוואכע מיידלעך, שעים אן יו אלל, עניוועי דארף מען אלע יעצט ארויסגיין מיט א פראטעסט קעגן די גאווערמענט און זאגן איטס נאט.

מען בויעט דא א גאנצע געביידע א סטעידזש ווייל הרב הצדיק ר' מיילעך בידערמאן קומט דא זאגן תהילים און נאכדעם וועט ער זאגן זיינע הייליגע ווערטער אבער דאס קען מען וואטשן אויף די טמא'נע כלי אויכעט כ'מיין דאס איז אלעס היינט ס'איז ממש אנבעליוועבל איז למעשה די ווינט די לופט איז עפעס אזוי שיין ס'בלאזט א מחיה דא גיי איך יעצט צו צום אר"י הקדוש ציון. יא, איז בקיצור, ס'טוט זיך. יעצט די ווינט בלאזט אזוי זיס. אזא פיינע קילער ווינט איז עס. און איך דערמאן זיך, כ'בין דאך דא געווען שוין די לעצטע צוויי יאר, בין איך געווען אין צפת, איז אז ס'איז געקומען הושענא רבה ביינאכט, שטייט דאך מ'זאל באקוקן בבואה דבבואה, ס'שטייט מ'זאל קוקן אויף געוויסע זאכן צו מ'עט האבן א גוט יאר, אבער איך קוק נישט אין די אלע סימנים, אבער דאס ווייס איך יא, כ'בין געקומען דא מתפלל זיין, און ס'איז ס'איז עפעס אזא מין תענוג רוחני, אנבעליוו, ממש ס'איז געווען סאמטינג ספעשל. סא בין איך געקומען יעצט אויכעט, און ס'איז די זעלבע ווינטל, ס'איז די זעלבע, מסתמא ס'איז די זעלבע סיזען, און איך דערמאן זיך די אלע תפילות מיט אלעם, ס'איז ממש נישט געווען צום גלייבן די הייליגקייט. ש. גיימיר דא, איך זעה אז דא איז דא פותח טפח, ס'איז אויפגעהויבן אין די לופט. כהנים זאלן קענען צוקומען צום וועגן דעם ווייל זיי האבן נישט גוט געטון און זיי האבן נישט געמאכט א געיט ארום און ארום, ס'איז דא א געיט אבער מ'קען זיך ארויס שטעלן די הענט אויב מ'שטעלט זיך ארויס די הענט האט מען גארנישט אויפגעטון אז דא איז א פותח טפח ווייל די טומאה פון די קברים גייען ארויף ביז צום הימל. אררייט יעצט איך בלייב נישט דא ווייל איך האב מיין אבליגעישאנס איך מוז זיין מארגן אינדערפרי ביים דאווענען ווייל איך מוז גיין כ'מאך האלט איך אינמיטן ענדיגן א מקווה מיטן אייבערשטנ'ס הילף כשר'ן א מקווה. סאו איך האב אפגעזאגט מיינע פאר קאפיטלעך תהלים, איך ווייס דער טאהשער רבי פלעגט זיין זייער זייער צוקאכט פון בת עין, ער פלעגט מיר אלץ זאגן ווען איך פלעג פארן אויף ארץ ישראל פלעגט ער מיר זאגן זאלסט גיין בת עין און זאלסט אויך גיין אין בית מדרש, דא בית מדרש וואס ס'איז געווען דא ערדציטערנישן, דיין געזאגט ווער ס'עט זיין אין זיין בית מדרש וועט אים גארנישט געשעהן, האלב בית מדרש איז איינגעפאלן און די אנדערע העלפט איז יעדער געבליבן לעבן. און יעדער געבליבן אין בעסמעדרעש לעבן, אבער ביז פון צדיק האט געהאלטן די ווענט פון בעסמעדרעש און דעם דאך, מען האט עס איבערגעפיקסט, היינט איז דא קיין מנין אין די וואך אדער שבת, ווען איך בין דא געווען האב איך געוואלט דארטן דאווענען, אבער איך מיין אז עס איז נישט געווען, איך געדענק נישט אבער איך מיין אז עס איז נישט געווען, וועגן דעם בין איך נישט געגאנגען דארט דאווענען. איך האב אן איידעם וואס איז זייער מקושר צום טאהשער רב, און ער האט געגעבן א נאמען, איינער פון אונזערע קינדער, ס'הייסט פון זיינע קינדער און ס'איז אונזערע אייניקלעך, נאמען געגעבן נאכן בת עין. ער האט געהייסן רבי אברהם דוב אווערטשער. איינער האט אמאל געזאגט אז ער האט געהאט א זון, האט ער אים א נאמען געגעבן יהודה נאכן נודע ביהודה, ליטל דיד הי נאו אז דער נודע ביהודה האט נישט געהייסן יהודה. זעלבע דא אויכעט, ער האט געהייסן רבי אברהם דוב. שוין, דא האט עטס נוסח ספרד, איז דא גרויסע טישן און בענק און ספרדישע פרויען גרייטן דא צו א סעודה, זעט אויס דא גייט זיין א סעודה אויכעט. דאס האב איך הנאה פון די ספרדישע קודם געבן זיי דיר וויפיל דו ווילסט צו עסן, ביסט הונגעריג עס דיך אן. טא, אין די זעלבע צייט בין איך געגאנגען מתפלל זיין אויף מיין קבר, דער אייבערשטער זאל העלפן ס'זאל זיין גוט ווייעך, זומער זאל זיין פיין לופטיג, ווינטער זאל עס האבן גוטע היטינג פון די תורה ומצוות און די מעשים טובים, און די ווערים זאל נישט צוקומען, ס'זאל נישט זיין צופיל חיבוט הקבר. טא, און איך זעה ס'גייט דא זיין א טהרה אויכעט, מ'האט אנגעצינדן יעצט די טהרה שטיבל, טא, דאס איז צפת. הא דאס אזא הייליג ווינטל, רבותי, דאס קען מען נישט קויפן אין די גאנצע וועלט, יעצט הייבט זיך אן ציונות, הערטס אויף מיט די מעשות, כ'האב נישט איין שלעכט ווארט, אויכעט אנטי אנטי ציונות, וויל ענק זאגן זיי געבן אריין אין די צייטונגען אז מ'האט געהאט פרויען, זיי געבן עס אריין, אז מ'האט געהאט פרויען וואס מ'האט זיי נישט אריין און מ'האט זיי נישט ארויסגעלאזט פון גיוס א גאנצן טאג, איז די צייטונגען שרייבן אז ס'איז ליגן, דער אמת איז איך בין דערגאנגען אז ס'איז יא אמת געווען. זיי האבן באמת געטוהן איז זיי האבן גענומען די מענטשן, די מיידלעך, און זיי האבן זיי געהאלטן א גאנצן טאג, פארנאכטס האבן זיי זיי אנגעטוהן יוניפארם פון מיליטער, מען האט זיי ארויסגעפירט דער עולם זאל נישט זעהן, ממילא שרייען זיי יעצט זעהסט ס'איז קיינער נישט דא. יעצט, איך בין דא אין א בית החיים, די קאפ איז מיר נישט אזוי קלאר, דארף מען מברר זיין באמת, די אלע וואס זיי גייען אריין דארט אין גיוס, צו זיי זענען נישט אסור פאר א כהן. צו ס'האט נישט קיין דין פון א שבויה, א געפענגעניש, איך דענק אונז האבן געהאט א רבי'ן אין חדר ער האט גענומען זייער זייער זייער א שוואכן שידוך, אנבעליוועבל וואסערא שוואכן שידוך ער האט גענומען, יעדער האט זיך געוואונדערט אז א חסידישער איד פון די היים אזא שידוך, מסביר געווען, איך וואלט זאגן ברבים ווייל עס קען דאך מאכן א חורבן, מסביר געווען, יעדער כהן האט א שאלה צו ער מעג נעמען א פרוי וואס איז געווען אין געפענגעניש ביי די ווארלד וואר טו, עד כדי כך ער האט מיר געזאגט ער האט זיך אמאל דורכגעשמועסט מיטן רבי'ן, מען האט זיך געזאגט פאר אונז אלע, נישט פאר מיר פרייוועט. דורכגעשמועסט מיטן רבי'ן, דער רבי האט אים געזאגט ער האט א שטארקן פונקט, ממילא האט ער גענומען א אנדער איז ער, שוין. יעצט איך האלט אז די וואס גייען אריין אין גיוס, אפשר טארן זיי נישט חתונה האבן מיט א כהן, ווייל קען זיין מען האט זיי גערעיפט אינעווייניג, פונקט ווי א שבויה מען האט זיי געפאנגען, אבער איך בין נישט דער בר הכי דאס מברר צו זיין, זיכער נישט אינמיטן וועג, און איך זאג נאר אזוי ווי דער מנחת חינוך זאגט אייביג, נאר מעורר, די רעסט איז אלל יארס, באט עניוועי, זייער ווייט פון ציונות, אבער זייער ברוגז וואס זיי טוען אפ. אויך דערמאנט, איך בין געווען אמאל אין ווענעזועלע און מען האט באפאלן די שול, געפערליך באפאלן די שול, איך האב מיך באהאלטן אין בור פון מי גשמים, מען האט מיך נישט געטראפן, שפעטער איז אריינגעקומען מיך צו נעמען, א טאג, דעם נעקסטן טאג די פאליס, געווען אסאך גוים אינדרויסן, זייער ברוגז אז דעמאלט איז מען אריין אויף סיריע, עניוועי, געווען איז א מורא'דיגע זאך, פאליס אפיסער האט מיר געגעבן יוניפארם איך זאל עס אנטון, איך בין ארויסגעגאנגען, איך האב אויסגעזען ווי א פאליס. יעצט זיי דערציילן בעלזער רב מען צאלט אפ כ'ווייס וויפיל הונדערט טויזענט צו וויפיל דאלער זאל מען ארויסראטעווען, דורכגעפארן די גרעניץ, ארויסגעקומען פֿיר זשאנדארן, דריי זשאנדארן האט ער געזאגט דאס זענען די דריי צדיקים פון בעלז, דאס איז געווען ר' שלום'קע און ר' שיעלע און ר' יששכר בער, האט ער געזאגט זיי זענען געקומען אים ראטעווען. יעצט, ס'איז א אינטערעסאנטע זאך, ער האט פארציילט פארן רבי'ן אז דער אפטער רב ליגט דא אין צפת, דארף. האבן די חברה קדישא שליסל אויפגעוועקט דעם גבאי פון די חברה קדישא. יעצט סאטמאר רב האט נישט ליב געהאט די אלע מעשיות ס'איז דאך א פלא פון א זאך זיי האבן אים געקענט ברענגען פון אפטא ביז ארץ ישראל נאר אריבער דעם געיט האבן זיי אים נישט געקענט אריין לייגן די זעלבע אויך עס קומען די גרויסע דריי צדיקים פון בעלז נאר נאכדעם וואס מען האט באצאלט אסאך געלט און איינמאל איז עס דורך געפאלן דאס צווייטע מאל איז עס געלונגען שטעל דיך פאר מיר האט מען אויך אנגעטוהן דעם מיליטער יוניפארעם כ'ווייס נישט ווער עס איז געקומען וועלכער צדיק זעהט אויס דארט איז אויך אזוי געווען.

דאָ האָט מען מיך אַרױסגעװאָרפֿן ראש השנה בײַנאַכט, איך זאָל נישט קענען זאָגן קדיש נאָך מײַן טאַטן. אַלעס שטײט דאָ, ברוך השם. יעצט גײענדיק דאָ אױפֿן בית-החיים, איז דאָ דאָ חנה ושבעה בניה. קײן מצבֿה איז נישט דאָ. כ'בין דאָ געװען אַ צװײ-דרײַ יאָר צוריק מיט אײנע פֿון מײַנע קינדער, האָבן זײ געזאָגט, זײ װילן מנדבֿ זײַן. איז למעשׂה איז, ס'האָט זיך געצױגן, און ס'איז אַרױסגעגאַנגען פֿון מײַנע הענט. אָבער דאָרטן, זאָגט מען, ליגט דער ר' נחמן פֿון ברסלבֿ אױך. ס'איז דאָ אַ פּאָר חבֿרה, װאָס זײ זאָגן. אז זיי האבן ארויסגעשלעפט די עצמות פון ר' נחמן און זיי האבן אים דא געלייגט לעבן חנה ושבעה בניה, עס איז עפעס א ווידיאו פון איינעם וואס ער איז געווען א חלק פון דעם, איז געדענקטס איינער רחל באנדע דער וואס האט זיך געבעטן צו א ווייבל אז זי זאל מיט אים וואוינען, ער איז געווען אַכציק און זי איז געווען פֿינף און צוואַנציק, נעבעך, זאגן אז זיין טאטע איז געווען פון די דריי וואס האבן ארויסגעשלעפט ר' נחמן, איינער איז געווען דער. ער האט אויך ארויסגעשלעפט רבי חיים וויטאל, עטס ווייסט רבי חיים וויטאל איז געלעגן מצרים, מען האט אים געגעבן א גרוב אויס און א ברינג אויף ארץ ישראל, איז בקיצור איז קען זיין רבי נחמן ליגט גאר אין צפת, קען זיין מען וועט אנהייבן צו פארן אויף צפת נישט אויף אומאן, אט דאס איז וואס דא גייט יעצט פאר דא, און דא איז דער בית החיים, ברוך השם זוכה געווען, איך האב געבעטן דעם אייבערשטן איך זאל האבן א זכיה דא צו קענען ליגן, א מענטש מיינט ער האט אפאר דאלער ער געבט זיך א קויף א קרקע גייט ער דארט ליגן, אוי דארף מען האבן רחמים, די גמרא זאגט. עד זיבולא בתרייתא און ביז צום לעצטן שאוול דארף א מענטש האבן רחמים קען נאך עפעס געשען. היינט קען עס געשען נאכן לעצטן שאוול אויכעט. די גערער רבי, די פריעריגע, ליגט דארטן אין חצר. ווייל ער איז געשטארבן פונקט ביי די מלחמה און מ'האט אים געוואלט ארויסנעמען. איז בקיצור, איז געוען א מאוומענט מיט אסאך יארן צוריק אז מ'האט אים געוואלט ארויסנעמען און טראגן דארטן אין די גערער הייל אויפן הר הזיתים.

און סאו האט דער טעמע ליהי נאמן, טאמער גייט ער זינדיגן דערקענט מען עס נישט אזוי, טאמער זינדיגט אין ארץ ישראל מען זעט א דתי איז צרות. שוין, דאס איז די באריכט וואס איך ברענג ענק פונעם רבי אברהם דוב פון אווריטש. כ'וואלט זאגן, לערן די אלע פרשות, און אסאך מאל איז מען זייער מגשם, כ'זע אסאך מאל מלמדים, דער רשע עשו דער רשע, לאמיך דיר זאגן, לבן ארמי האט געהאט זיינע פראבלעמען, ער איז געווען אן ארמי, אבער לבן ארמי גייט זיין דער זיידע פון משיח? דאונט פארגעט דיס. אין די קבלה ספרים ווערט געברענגט אז לבן איז לובן העליון, איך איך זאל אנהייבן מסביר זיין וואס דאס איז דארף איך האבן כאטש צוויי שעה. לובן העליון מיינט אז ס'איז דא אויבן דא כתלג חיוור לבושה דא כביכול די לבוש פון אייבערשטן איז ווייס און לובן העליון דאס איז א סאך העכער ווי די לבוש פונעם אייבערשטן איך וויל נישט אריינגיין אין דעם ווייל איך וויל עס נישט מגשם זיין און איך רעד דאך דא צו הונדערטער און צו טויזענטער מענטשן. פיין זעכציג מענטשן הערן זיכער אויס אזוי זאגט סרול האגער. עניוועי איז דאס איז די זאך פון די אלע אבות און פון עשיו, עשיו א רשע רשע רשע, עשיו שטייט העכער פון יעקב אבינו, נאר וואס אראפגעקומען דא האבן זיי נישט געקענט בלייבן אין די זעלבע כלים, איז געווארן א שבירה איז עשיו געווארן איש שדה, ער צושטייט ער האט געכאפט פרויען און ער האט זיי מאנס געווען, די אלע זאכן זענען העכערע זאכן, ס'ווערט געברענגט אין אלע קבלה ספרים. פנים פון קיסרי, ווען א מענטש זיצט און ער טראכט פון יענעמס א פרוי, ווען ער האט שלעכטע מחשבות, איז אין א העכערע בחינה הייסט עס אזוי ווי ער האט צוגעכאפט יענעמס פרוי, אז ס'ברענגט אריין שלעכטע מחשבות אין אים און אין יענע פרוי אויך. ווען א פרוי איז מהרהר אין א מאן אז ער וויל זינדיגן מיט אים ברענגט עס אריין אין דעם מאן גרויסע הרהורים פון חטאים. אזוי שטייט אין אלע ספרים. מען רעדט דא פון די וואס האבן געבויעט כלל ישראל. דער חילוק איז נאר פון יעקב אבינו ביז עשיו, און דער חילוק איז פון לבן מיט. די אלע אנדערע צדיקים אז זיי זענען געווען די קליפה וואס דאס טוט שיצן די פרי, מיט אנדערע ווערטער ווען ס'איז ווען נישט דא די שוץ וואלט די פרי געווארן ווי מען זאגט געספוילט, שטייט דא א הייליגע ספר פון ר' מענדעלע וויטעפסקער פרי ארץ זאגט ער ווען עשיו האט געטראפן יעקב און האט אים א קיש געגעבן וואס האט ער געוויינט? שטייט ער האט געוויינט, וואס האט ער געוויינט? זאגט ר' מענדעלע וויטעפסקער אין פרי ארץ אז ער האט געוויינט, ער האט געלויבט דעם אייבערשטן, ער האט געזאגט רבונו של עולם דו ווייסט דאך דו האסט געברויכט האבן א יעקב און דו האסט געברויכט האבן אן עשו, וואס וואלט איך ווען געטון ווען דו מאכסט מיר חלילה עשו, אזוי האט יעקב געטראכט ביי זיך, ס'איז א ביטער רחמנות צו זיין אן עשו, יעדער וויל דאך ענדערש זיין די זיסע פרי ווי די קליפה איבער די פרי, איז למעשה איז אלץ העכערע העכערע עניינים, יעצט לענינינו וויל איך צוקומען צו א קליינעם פונקט. יעצט עשו און יעקב זענען געווען צוויי עקסטערע כאטשיג ס'איז געווען א צווילינג. עשו איז געווען פול מיט האר, ער איז שוין געווען פערטיג, וועגן דעם האט מען אים גערופן עשו, ער איז שוין אזוי ווי עשוי, ער איז שוין א געמאכטער מענטש כאטשיג ער איז יעצט געבוירן. יעקב אבינו האט נעבעך אנגעכאפט בעקב עשו, ער איז געווען אזא ווי מען זאגט נישט קיין ווי מען זאגט אפ טו דעיט מיט אלע, ער איז געווען אנגעבינדן בעקב עשו, איז במילא האט מען אים גערופן יעקב. יעצט ווען ס'איז געקומען צו גיין אין חדר איז ס'ווערט געברענגט אין משלי חנוך לנער על פי דרכו גם כי יזקן לא יסור ממנו דאס איז אין משלי כ"ב פסוק ו, יעדע טאטע און יעדע מאמע ווילן אז זייערע קינדער זאלן זיין עדיוקעיטעד, זאלן קענען די תורה הקדושה, זאלן קענען אלעס וואס מען לערנט אין חדר און אין ישיבה, אבער מען דארף אמאל וויסן, ס'איז דא אמאל א קינד וואס איז נישט מסוגל צו זיצן א גאנצן טאג און לערנען. איז יצחק אבינו האט געזעהן אז ס'איז עשיו איז נישט מסוגל א גאנצן טאג צו לערנען, האט ער געזאגט ווייסטו וואס, גיי טוה דיינע זאכן, מאך ביזנעס, מאך געשעפטן, איך וועל מיט דיר לערנען אינדערפרי און ביינאכט אביסל וועגן דעם אייבערשטן, וועסט זיין באהאוונט פונקטליך מיט די אלע זאכן, ווייל נישט יעדער איינער קען זיצן לערנען א גאנצן טאג. און יצחק אבינו האט געזאגט פאר עשיו, איך וועל דיר זאגן פון וואסער הויז דו קומסט, דו קומסט פון א הייליגן צדיק אברהם אבינו, און נישט יעדער איז מסוגל א גאנצן טאג צו לערנען. מיענווייל איז אבער געגאנגען עשיו און ער האט ארום געבלאפט יצחק'ן, וועגן דעם יצחק האט ליב געהאט עשיו'ן, ווייל ער האט געזען אז אפילו ווען ער גייט ארויס און ער זיצט נישט און לערנט א גאנצן טאג, קען מען מיט אים אויך רעדן געטליכקייט, און ווידעראום רבקה האט ליב געהאט יעקב, ווייל זי האט ליב געהאט מען זאל זיצן און לערנען. יעצט. רבקה איז געקומען פונען הויז פון לבן ארמי מיט שווינדלען מיט זאכן. און זי האט זייער נישט ליב געהאט דאס מין הויז, האט זי זייער ליב געהאט יעקב אבינו, און זי האט ליב געהאט אז ער זיצט און לערנט בייטאג און ביינאכט, און ער איז א איש תם, און לאידך גיסא, עשיו'ן האט זי נישט אזוי ליב געהאט, און דאס האט נישט אזוי ווייט געטויגט, ווייל ווען א קינד פילט הי איז נאט וואנטעד, איז נישט צו גוט. יעצט די לעסן איז, פערענטס מאסט אפער דעיר טשילדרען איקוועל אינטרעסט.

ער האלט שבת, ער האט א דזשאב, דער איז נאטינג ראנג, קינדערלעך יור אלל אן די ראנג טרעק, אבער ענקער פראבלעם איז אז עטס האטס מורא פארן מעדזשיק ווארד, שידוך וויל איך ענק זאגן, ס'האט מיר דערציילט יעצט א פרוי, זי האט א זון וואס ער איז אזא צדיק, א תכשיט און א צדיק און א מתמיד, און אלע זיינע חברים אין די כיתה זיי האבן שוין לאנג חתונה געהאט, אלע, און ער בחור'ט נאך. זאגט ער מאמי, עס זעהט זיך אויס אז דער עולם זוכט שוין נישט היינט די מינע פרומע בחורים, ער זוכט טאקע נישט, א מיידל וויל ביז צו די חתונה זאל זי טרעפן רבי עקיבא, זאל זיצן לערנען טאג און נאכט, און נאך די חתונה זאל ער האבן א דרייווער לייסענס מיט א קאר, הע הע, עס איז זייער פשוט, און וועגן דעם הרג'עט עטס אוועק ענקערע קינדער מיט משוגענע זאכן, מען מוז זיצן אין א ישיבה, מען האט דיך ארויסגעווארפן פון די ישיבה, ביסט זעכצן יאר אלט, נעם א GED, GED מיינט אזא היי סקול דיפלאומע, און גיי זוך דיר א פאך, קענסט ווערן אזעלעכע. פיינע פאכלייט, איך ווייס איך קוק דא אויף די טמא'נע קהלה די וואטסעפפ, ס'איז דאך דא מענטשן מיט אזויפיל טאלענט, זיי שטעלן אזוי שיין צאם זאכן, איטס אנבעליוועבל אין האו עדיוקעיטעד יו פיפל אר אן אן עדיוקעישאן, ווייל איך זאג בכלל איך האב מיך נישט געשלאגן מ'זאל עדיוקעיטן די קינדער מיט די אלע גוי'אישע לימודים, ווייל איך טען אז א בחור לערנט שור שנגח את הפרה און ער לערנט שניים אוחזין בטלית זה אומר כולה שלי, דער בחור האט א לויערישן קאפ, ער האט א דאקטערישן קאפ, ער פארשטייט אלעס, נאר וואס, מען קען נאכדעם ווי מען זאגט די עדיוקעישאן, נאכדעם קען מען דאס אייביג פארעכטן, מען דארף נישט וועגן דעם זיצן פון אלס קליין קינד און לערנען א פאי אר סקווער מיט די אלע משוגענע זאכן, איך האב נישט מיטגעהאלטן מיט די גאנצע מלחמה, איך האב נאר געהאלטן, מען דארף לערנען סעקשועל אביוז און איך פיר עס אויס, הע, עטס עטס זיך מיך אזוי צאם שעלטן, עטס עטס מיך פיינט האבן, איטס איטס גאנע גאו טרו, יא, מען טוט אויסלערנען א יונגע, די דעוועלאפמענט אוו די באדי, און א מיידל אויף די דעוועלאפמענט אוו די באדי, אז א מיידל פון זיבן יאר גייט איינקויפן בני ברק אין א גראסערי זאל יענער נישט אריינשטופן אין איר ווי סאו קאלד שטעקענעס, דעם פיפיק האט ער אריינגעשטופט, יעצט איך וויל עטס זאלט הערן. פון א א קליינע נקודה פון וואי וואי דזשעיקאבסאן, כ'וויל עטס זאלט הערן, כ'האב עס שוין ארויף געלייגט אבער ס'איז נישט די זעלבע דרשה אבער די טאפיק איז די זעלבע, הערטס אים אויס. רבונו של עולם איז נאט עפרעיד אוו דייווערסיטי, וואי דאז עניבאדי אסאוסיעיט רעלידזשעס קאמיטמענט וויט עוועריבאדי ביאינג די סעים? הו עווער הערד אוו סאטש א טינג? די גמרא אין סנהדרין סעיז אין דעותיהם שוות, אין פרצופיהם שוות.

ענד אוו די אינטייער יוניווערס. הערט עטס, דעטס וואט יו שוד רימעמבער, צוויי קינדער פון ענק זענען נישט גלייך, שטעל דיר פאר יעקב און עשיו געווען איין טראפ זרע, איין טראפ, די זעלבע טאטע, די זעלבע מאמע, די זעלבע קדושת הזיווג, און ס'איז ארויסגעקומען צוויי פונקט מהפך להפך. איז באמת וואס יצחק אבינו וואלט ווען געדארפט טוהן? ער וואלט געדארפט ווען נעמען דעם קאפ און זיך האקן אין די וואנט. אן עשיו האט מיר דער אייבערשטער געגעבן? וואס איז דאס? עס ווייזט זיך אבער אויס אביסל אנדערש ווייל ס'ווערט געברענגט אין מסכת שבת, איך מיין ס'איז דף פ"ט, שטייט דארטן אז ווען משיח העט קומען העט דער אייבערשטער וועט דאך דארפן די חטאים אפווישן, בקיצור דער אייבערשטער העט זאגן אברהם אבינו וואס זאל איך טוהן מיט די אידן זיי האבן געזינדיגט? זאגט ער, ימחו על קדושת שמך, מעק זיי אויס! מיט יעקב? מעק זיי אויס! ווער גייט זיין אונזער פארטיידיגער, אונזער לויער? אונזער לויער גייט זיין יצחק אבינו, יצחק אבינו העט טענה'ן אזוי, רבונו של עולם, לאמיר עס צעלייגן, וויפיל לעבט א מענטש? זיבעציג יאר, וויפיל ז ד שלאפט ער? העלפט, וויפיל איז ער אין בית הכסא? אזוינפיל, קיצור, ס ס איז נישט אויס קיין פיל אזוינפיל צייט פארן און זאגט ער פארן אייבישטער, און דו ווייסט וואס כ'וועל דיר זאגן? אויב דאס איז נישט גענוג פאר דיר, ווייסט וואס, איך נעם העלפט און דו נעם העלפט. גערעכט. און אזוי בשותפות העט מען אפמעקן אלע חטאים פון כלל ישראל. פרעגט די וועלט א קשיא, יצחק אבינו איז דאך ממידת הגבורה, ווי קומט ער צו זיין אזא גוטער לויער פאר אונז? עס זאגן די ספרים, א מורא'דיגע בחינה. יצחק אבינו האט געוויסט אז דער אייבישטער האט אים דאס אריינגעשטופט, דעם עשיו'ן, כאטשיג ער טאר נישט, באמת וואלט ער נישט געדארפט האבן אזא שלעכטן זון א רשע, דער אייבישטער האט עס אים אריינגעשטופט, און ער האט געוואלט זען האו וויל יו טעיק איט. וויאזוי עסטו עס נעמען? ער האט דיר אריינגעשטופט א הויקער, וואס זאגסטו? שטייט אין חומש אז ויצחק אהב את עשיו, ער האט אים גאר ליב געהאט, הי לאווט הים, איי ער איז פול מיט זינד? ער האט געוואוסט דער אייבערשטער טוט אים מיט דעם אויסטעסטן, און אז ער האט געזען, דער אייבערשטער האט געזען אז יצחק אבינו איז נישט דורכגעפאלן, ער האט אים נאך גאר ליב געהאט אויכעט, ווייל ער האט געוואוסט אז דאס איז נישט זיין, ס'איז נישט וועגן זיינע חטאים. ס'איז א טעסט, דער אייבישטער געבט אים יעצט א נסיון. איז דער אייבישטער געגאנגען און ער האט געזאגט פאר יצחק'ן, ווייסטו וואס, לאמיר אויסקלינען די מעס וואס מען האט אפגעטון די אלע יארן, און יצחק האט געזאגט פארן אייבישטן, דו נעם העלפט און איך נעם העלפט, און רבותי, יו העוו טו לאוו די טשיילד, ביקאוז איטס נאט יור פאולט, איטס נאט היז פאולט, איטס א טעסט פונעם אייבישטן, וואן דעי וועט דיר דער אייבישטער דאס באצאלן, באצאלן אז וועסט נאך האבן אסאך נחת פון אים, באט דאונט קיק עניבאדי אוט. און אז ער גייט נישט אויפן זעלבן וועג ווי יענער, איז עס נישט געפערליך. ס'איז דא אזוי ווי למשל אין טשערנאבל און סקווירא גייט מען נאך פונקטליך אזוי ווי מ'איז נאכגעגאנגען אין טשערנאבל. און אין טשערנאבל איז געווען א ענין אז מ'האט נישט גערעדט פון מניוולת ווייל מ'האט געזאגט ווער ס'רעדט דערפון איז א סימן ער איז פארכאפט. און די גרעסטע מקום זנות, מ'האט זיך געקענט דערטרענקען אין זומען. און וואס ס'האט זיך אפגעטון דארט אין סקווער הערשי ברייער מיט אלע טויזענטער פגועים איז דא. און די זעלבע איז מיט יעדן טאטן און מיט יעדע מאמען. דו האסט די קינדער, זאלסט געדענקען איין זאך. די האסט געטוהן די בעסטע וואס די האסט געקענט, דאס איז א טעסט פון הימל, די טעסט איז זאלסט אים מקרב זיין און זאלסט אים נישט פארלירן, ויצחק אהב את עשו, מען האט אים גאר ליב געהאט, שטעל דיר פאר, יצחק אבינו א קרבן עולה, ער האט גאר ליב געהאט דעם גרויסן בעל עבירה עשו, און דאס זאלט עטס אלע וויסן און עטס זאלטס אלע ארבעטן אויף דעם וועג. א טאטע האט צוויי קינדער, פארוואס זעצט ער זיך לערנען און דער אנדערע נישט אינטערעסירט צו לערנען? איז דא תירוצים, קדושת הזיווג, מ'האט אין זינען געהאט דאס, יענץ, קוק הער, איין טיפה, ס'קען נישט זיין קדושת הזיווג, נאר וואס? אייבערשטער געבט דיר אזא זאך וואס ער וויל דו זאלסט עס קענען דורכפירן, יעצט אויב דו קענסט עס דורכפירן וועסטו ארויסגיין א געווינער. און אויב דו קענסט עס נישט דורכפירן, עסטו פארלירן, דיין קינד וועט פארלירן, די משפחה וועט פארלירן, עס וועט זיין כאאס. און דאס איז וואס מען דארף זיך אויסלערנען. וואס דו דארפסט אויפטון אויף די וועלט ווייסטו נישט, קענסטו דיך נישט זאגן פארן רבונו של עולם פארוואס אזוי און פארוואס און פארוואס, אזוי וויל דער אייבערשטער, נאטינג יו קען דו, ענד דאונט געט אפסעט, ארבעט מיט יעדן קינד לויט ווי ס'פארלאנגט זיך מיט דעם קינד, חנוך לנער על פי דרכו. ס'איז געווען א טאטע וואס האט געהאט א פראבלעם אריינצוגעבן א קינד, האב איך אים געזאגט געב אים אין די און די ישיבה, פארט ער ארויס און ער זעהט אז זיי שפילן דארטן בעסקעטבאל אין די גאס, כ'מיין אין די פארק. זאגט ער, ביסט משוגע? דאס איז פאר מיין זוהן, פאר מיין זוהן! זאג איך אים ליסן, אדער העסטו אים דא אריינשטעלן, אדער העט ער דיך שטעלן אויפן פלאץ. און אזוי איז טאקע געווען. דער טאטע האט זיך אפגעווישט די נאז און ער האט געפאלגט און ער האט מורא'דיג הנאה פון דעם קינד. ער זיצט און לערנט למידי חול אויכעט און דאס חדר ווי ער איז. רבותי, לא תעשון כן לה' אלקיך, זאל נישט זאגן אין ענין עבודת השם, כן, אזוי וויל איך, אזוי מוז זיין, מיין טאטע האט אזוי געטון, האט האט אזוי געטון, מיין טאטע איז געווען ראוי צו דעם. שמואל אליינס טוט זיך אויף, זאגט ער, איך בין אזוי ווי עסיק לגבי מיין טאטן, מיין טאטע אין א טאג וואס ער האט געגעסן מילכיגס האט ער נישט געגעסן פליישיגס און פארקערט אויך. איך ווארט דארט און פון מילכיגס אויף פליישיגס ווארט איך א האלבע שעה, און פון פליישיגס אויף מילכיגס ווארט איך זעקס שעה. נו, שעמסט דיך נישט צו זאגן דו ביסט נישט ווי דיין טאטע? ניין, ער איז נישט זיין טאטע. די אלע רעבעס, אזוי למשל סקווער מאכט נאך פונקטליך פונקטליך. די צדיקים האבן געהאט גרויסע בחינות אין דעם. דו ביסט א לאו לייף. דו ביסט נאך ביזי מיט אלע תאוות רעות און מיט קנאה תאווה כבוד. לאז דיך אפ און דאס זאל זיך יעדער אויסלערנען. זאלסט ארויסקריגן פון דיין קינד עקזעקטלי וואס דו קענסט. נאטינג מאר און אוודאי נישט נאטינג לעס. יעצט איז דא א ספר מגיד מישרים דארטן שרייבט דער בית יוסף זאכן וואס דער מגיד ער האט געהאט א מגיד פון הימל וואס האט אים געלערנט סודות מיט אנדערע זאכן האט אים געזאגט מוסר און אזוי ווייטער זאגט ער פארוואס האט זיך יעקב אבינו משפיל געווען פאר עשו און האט אים גערופן אדוני אפאר מאל זאגט ער נאר דער סוד הדבר איז אז ווער ס'איז א חלק פון קדושה פונעם אייבערשטן זאל זיך נישט פירן מיט תקיפות און מיט כעס כלפי די אנדערע, דאס מיינט רשעים, פארשטייט זיך נישט ווען איינער איז מאלעסטערס, מאלעסטערס דארף מען דר'ערד לייגן, זאל אים צוציען מיט שיינע ווערטער מיט ליבשאפט, זאגט ער קוק און זע, דוד המלך האט געטון דעם רצון פונעם אייבערשטן און געמאכט א מלחמה מיט די כנענים, האט אים דער אייבערשטער געזאגט אז דו קענסט נישט בויען דעם בית המקדש ווייל דמים רבים שפכת, האסט אסאך בלוט אויסגעגאסן, ער איז געווען דער וואס האט. אריינגענומען די זיבן אומות. וועגן דעם האט יעקב אבינו אויכעט געוואלט זיך פירן מיט עשו'ן, שטיל, רואיג, נישט מיט תקיפות און נישט מיט כעס, ער זאל אים צוציען באהבה מיט חן. יעצט געפינען מיר אויכעט אז יעקב אבינו האט זיך זייער שטארק געוואטשט ער זאל זיך נישט חלילה מחבר זיין מיט עשו'ן. כ'האב געהערט אמאל פון הרב חיים מאיר זייער א גוט ווארט, מ'דארף זיין גוט.

וישב ביום ההוא עשו לדרכו שעירה, יעקב איז געקומען עיר שכם אשר בארץ כנען, נאר ווען מ'האט זיך אינגאנצן אפגעשיידט פון עשו, זעהן מיר אונז איין זאך פונקט די פארקערטע פונעם אנדערן, אונז מיין מיר אייביג אז ווען מ'טרעפט זיך איינער מיטן אנדערן דארף מען זעהן אז מ'זאל זיין גוט צו יענעם און אנהייבן זיך צו לערנען מיט יענעם, אדער מיינט מען אז מ'דארף זיך אנהייבן צו שלאגן מיט יענעם, ביידע וועגן זענען נישט ריכטיג. מיט יעדן רעדן מיט נחת און ליבשאפט און חן, אבער פון די אנדערע זייט דארף מען זייער וואטשן אז מען זאל זיך זייער שטארק מרחק זיין אז ס'זאל נישט זיין חלילה קיין חיבור צו רשעים. מען דערציילט אז ר' אהרן קארלינער האט געהאט צען טויזנט בעלי תשובות, פרעגט די וועלט ווער זאגט מען קען האבן צען טויזנט בעלי תשובות, ער איז דען ארומגעפארן טאג און נאכט זאגן דרשות? דער תירוץ איז ניין, ער האט געזאגט דרשות ביי זיך אינדערהיים, ער האט תשובה געטון האט עס משפיע געווען אויף די גאנצע וועלט, אבער נישט מען זאל ארויסגיין כאפן די בעלי תשובות און הערן זייערע טרייפענע געדאנקען, דו וועסט נאר ווערן נאך אריינגעצויגן, חזון איש, מען דערציילט אים, מען האט אים דערציילט אמאל, ישיבה בחורים זענען געקומען און זיי האבן אים דערציילט אז ס'איז דא פריצות און חילול שבת, און די זאכן וואס איז געווען אויף די אדזשענדע, האט דער חזון איש געזאגט, בחורים דאס ווייזט אז עטס לערנטס נישט גענוג פלייסיג, און עטס לערנטס ווען גענוג פלייסיג וואלט דאס משפיע געווען אז די גאס זאל נישט זיין קיין מחללי שבת, און וועגן דעם געפין מיר די תורה האט אונז גע'אסר'ט גיד הנשה. על כן לא יאכלו בני ישראל את גיד הנשה כי נגע בכף ירך יעקב, ווייל מען האט איינמאל גערירט כף ירך יעקב איז אויף אייביג געווארן אסור די גיד הנשה, און די עיקר איז נאר זיך מרחק זיין פון די טומאה, און אז די טומאה לויפט דיר נאך זאלסטו וואטשן וויאזוי דו רעדסט, זאלסט זיין גוט צו אים אבער נישט מיט אים, דאס וואס עס שטייט ויותר יעקב לבדו זאגן די חזל מה הקדוש ברוך הוא כתוב בו ונשגב ה' לבדו, און ביי יעקב שטייט ויותר יעקב לבדו. ס'דא א ניגון צוזאם פון ויותר יעקב לבדו ונשגב השם לבדו, דאס איז א מדרש, נישט יעדער ווייסט וויאזוי קומען צוזאם די ווערטער, די מדרש אזוי ווי שטייט ונשגב השם לבדו דאס זעלבע שטייט ביי יעקב אבינו ויותר יעקב לבדו, יעקב אבינו זיצט און ער דינט דעם אייבערשטן לבדו, דעמאלטס אויטאמאטיש ברענגט עס אראפ א קדושה אויף די גאנצע וועלט אז יעדער איינער. הייבט אן צו וועלן תשובה צו טון, ס'איז אין די לופט עפעס, סאמטינג עפעס מאנט ביי מיר, און איך זאג עס וועגן דעם, קודם כל איך זאג מ'דארף נישט יעדן אריינלאזן אין שטוב, ס'איז נישט אזא גרויסע מצוה, מענטשן אטאקירן מיך נאך ביז צום היינטיגן טאג, זאג איך יעדן איינעם, קוק אהער, א זיבן יעריג מיידל מ'האט איר גערעיפט. טייטלבוים האט אריינגענומען אין שטוב געסט, און דער זון האט גערעיפט א זיבן יעריג מיידעלע. נו יעצט, איך וויל עטס זאלטס רעדן צום מיידל, לאמיר רעדן אונז מיט די מיידל. האו שי פיעלס, לאמיר מיט איר רעדן צען יאר ארום אויב אונז זעמיר נאך דא זיין און צוואנציג יאר ארום אויב אונז זעמיר נאך דא זיין, וואט קיינד א מיזערעבל לייף שיל העוו, פארוואס האט עס יענעם אריינגערופן אין שטוב, ס'איז נישט קיין שום מצוה אריינצורופן יענעם אין שטוב, איינער האלט מיך אפ, איך בין זיכער איר זיצט ביים טיש מיט אלע מיט די קינדער מיט די אייניקלעך, זאג איך אים איר האט א גרויסן טעות, קומט וועט איר זען איך זיץ נישט מיט זיי, איך זאג זאל יעדער טאטע זאל זיך פירן זיין ווערטשאפט אליינס, נישט קומטס און ליינטס ענק אן אויפן טאטן. נישט וועגן די פאר צענט וואס קאסט דאס עסן, נאר יו העוו טו לערן טו ביקאם א פאדער, ביקאוז וואן דעי גיימיר אונז נישט דא זיין. יעצט, ס'שטייט אז ביי יעקב אבינו, וואס איז געווען דער עונש פון יעקב'ן וועגן דינה, ווייל האט, רש י פרעגט וואו איז געווען דינה, זאגט רש י מ'האט זי איינגעשפארט אין א קאסטן. אינטערסאנטע זאך, מ'שפארט איין דינה'ן אין א קאסטן, לייג זי אריין אין קאסטן, וואס דארפסטו זי איינשפארן? יעצט אזוי אויך האב איך שוין געזאגט פריער, עשו איז זייער א הויכע בחינה.

זי איז געווען אזא צדיקת, וואס די פרוי איז דאס איז דער מאן. איז וואס איז געווען? יעקב אבינו האט נישט געוואלט, הערט אויס ווערטער, איך זאג אייך נאך רבינו עובדיה מ'ברטנורא על התורה, ער זאגט יעקב אבינו האט נישט געוואלט אז עשו זאל תשובה טוהן, ווייל דעמאלטס וואלט נישט געווען די גאנצע זאך אז יעקב אבינו וואלט געהאט די ברכות, שטעל דיר פאר אזוי זאגט די ברטנורא, ער האט געוואוסט אז טאמער עשו טוט תשובה דעמאלטס גייט. קומען צו אים די ברכות, איז ממילא האט ער נישט געוואלט, און דינא האט אים געקענט פארשטייט זיך מחזיר בתשובה צו זיין, האט ער אים געמוזט צושפארן אינעם קאסטן. מורא'דיגע ווערטער. יעצט, עס שטייט אין די גמרא, אין לנשים חכמה אלא בפלך, א פרוי האט א חכמה נאר מיט שפינען, זי שפינט אביסל, דאס איז איר חכמה. פארוואס איז זאגט דער.

טוה נישט איך לייג נישט צו, כאטש ס'איז גוט כ'ווער אן עושר און נאכדעם ווער איך אן ארעמאן, איך האב א בית המקדש און מ'טוט דארטן די עבודה, און נאכדעם ווערן מיר ארעמע לייט, מ'שטויסט אונז ארויס אויף בבל אזוי ווי די הינט, און מ'האבן זיך נאך היינט נישט צוזאמגעקלויבט ביז היינט, איז ממילא דאס איז א געוואלדיגע קללה, איז ווען רבקה אמנו מישט זיך נישט אין די גאנצע ברכות. זאג איך כ'ווער אן ארעמאן און א גוטן טאג. איז דעיס איז די מוראדיגע זאך וואס אונז האמער, אונז האמער א קללה אז אונז לערן מיר נישט און אונז דינען מיר נישט דעם אייבערשטן דאן זעמער אויף גרויסע צרות. איז אינ'אמת'ן, דינה וואלט געקענט מחזיר בתשובה צו זיין עשו, נאר וואס, יעקב האט נישט געוואלט, ווייל דעמאלטס וואלט ער באקומען אלע ברכות, ווייל יצחק האט געזאגט אז טאמער דאס די אידן וועלן נישט האלטן די תורה, וועסטו עס האבן. ס'איז מורא'דיג זאג איך נישט זאג די בארטענירע עניוועי איז למעשה זיי דא רעדט מען פון הויעכע זאכן די מלמדים זענען זיך אזוי מגשם איך וויל נאר אביסל מ'זאל פארשטיין מען רעדט דא פון מענטשן וואס זענען לובן העליון ווער ס'קען אביסל קבלה קען אביסל די קליינע אותיות ווייסט וואס לובן העליון איז לבושיה כתלג חיור דעם אייבערשטנ'ס לבוש איז ווייס דאס דאס דאס איז די לבוש פונעם אייבערשטן ס'קומט אראפ דא אויף די וועלט און ס'איז נישט אריינגעגאנגען געהעריג אין א כלי געווארן דערפון א שבירת הכלים. יעצט שטייט אזוי. שטייט כי נבלה עשה בישראל וכן לא יעשה. דא א מעשה, דער בית הלוי איז אמאל געפארן ערגעץ פון איין שטאט צום צווייטן, ס'איז געווען ביינאכט, ס'איז געווען זייער קאלט, א איד האט נישט געוואוסט ווער דאס איז, קלאפט ער אריין, פרעגט ער אים אפשר קענט איר מיך אריינלאזן דא, כ'על אייך באצאלן, ניין וואס אינמיטן די נאכט וועקט מען נישט אויף קיין מענטש, עניוועי בסוף האט ער אים געזאגט איך קען דיר געבן א פלאץ לעבן אויבן דארט איז אביסל ווארעם, אבער איך וויל נישט זאלסט מיך באדערן א גאנצע נאכט, מען האט אים אויפגענומען זייער ביליג. אינמיטן די נאכט האבן אנגעהויבן מענטשן צו קלאפן, און זיי האבן געזאגט אז דא דא א וויכטיגער רבי, דא דא א א דער בית הלוי שטייט דא א, קיצור האט ער אנגעצינדן אלע לעכט, און געמאכט א גרויסע סעודה פארן, האט אים געקאכט פיינע ווארעמע געטראנקען, און מיטן די סעודה האט דער איד געזען אז ס'שלאפט דא א איד לעבן אויבן, און ער גייט צו נאנט זעט ער אז דאס איז גאר דער בית הלוי, האט ער געזאגט רבי רבי רבי, שוין עניוועי. דער בעל אכסניא האט געבעטן די רבי פונעם בית הלוי זאלסט מיר מוחל זיין, כ'האב נישט געוואוסט אז דו ביסט בית הלוי. זאגט דאס דער בית הלוי אזוי, עס שטייט אין פסוק בני יעקב באו מן השדה, זענען געקומען פון פעלד, ויחר להם מאד כי נבלה עשה בישראל וכן לא יעשה. וואס דארפסטו זאגן כי נבלה עשה בישראל וכן לא יעשה? א פארשטענדליכע זאך אז אזוי טוט מען נישט. איז וואס וויל דער פסוק מער דא מדגיש זיין וכן לא יעשה? זאגט ער אזוי. רש"י ברענגט אז אפילו די גוים האבן זיך גודר געווען פון עריות, און נאכדעם האבן די בני יעקב געטענה'ט צו דעם טאטן וועגן דעם פרשה פון שכם, ווען גוים וואלטן געמעגט טון זנות, זיי האבן נאר נישט געוואוסט אז זי איז א איד, מילא איז אן אונס און זענען פטור, אבער וויבאלד גוים טארן דאך אויך עס נישט טון ווייל רש"י ברענגט דאך אז זיי האבן זיך גודר געווען פון זנות, קומט אויס זענען זיי חייב אויף א אידישע טאכטער, ווייל פארשטייסט. ווייל דעמאלטס האבן זיי דאך טאקע געוואוינט מיט א אידישע טאכטער איז דער בית הלוי אזוי ווען א פשוטער איד וואס ער קלאפט אויף דיין טיר מעג מען זיך אויפירן מיט אים ווי א חי' נאר פאר א רבי יאשע בער טאר מען נישט וואלט איך געזאגט אקעי איך קען דיר נישט זאגן גארנישט אבער אפילו ווען פאר א פשוט'ן איד טאר מען זיך דאך אויך נישט אויפירן ווי א חי' אזוי ווי דו האסט דיך אויפגעפירט ממילא יעצט האסטו געהאט אן עבירה אז דו האסט פוגע געווען אינעם בית הלוי נישט אין סתם א מענטש איז דאס האבן זיי געטענה'ט. זיי האָבן געטענהט צום טאַטן, קוק אַהער, כי נבלה עשה בישראל, אָבער וכן לא יעשה אַ גוי טאָר עס אויך נישט טון, ממילא זענען זיי מחויב אַז זיי האָבן געטאָטשט אַ אידישע טאָכטער קומט זיי מיתה. יעצט די זעלבע שטייט אויך דא אין די ספרים א מוסר קומען אויף יענע וועלט וועט דער אייבערשטער פרעגן נו האסט געלערנט מסכת ברכות שבת איי דער איד קוקט אים אן רבונו של עולם ברכות שבת איך האב קוים עפעס געלערנט ברכות איז געמאכט פאר גרויסע צדיקים און שבת איז געמאכט פאר לומדים בקיצור גייט אים דער אייבערשטער ענטפערן אזוי.

צו כאפן פיש ביסטו יא מסוגל און צו לערנען תורה ביסטו נישט מסוגל? וועט דער אייבערשטער שיקן אין גיהנום איז אלע פרעגן א קשיא וואס טוסטו צוגלייכן מאכן א נעץ צו כאפן א פיש אזוי ווי צו לערנען א שווערע גמרא מיט א תוספות, די תירוץ איז די גמרא און די תוספות קענסטו וועגן דעם נישט ווייל דו ווילסט נישט, והא ראיה צו כאפן דעם פיש מיט די נעץ האסטו אלעס אויסגעפיגערעט.

פון א איד און השם, און עס קומט אזא הייליגער יום טוב דארף מען זיך זייער זייער שטארק צוגרייטן מען זאל קענען טאקע באמת זיך טרעפן מיטן אייבערשטן. נו, עס קומט זיך א מזל טוב פאר גער אז ליצמאן האט ארויסגעוואקט און ער וועט צוברעכן יעצט די גאנצע קאאלישן, ס'איז זייער פיין. איך האלט נישט ביי די אלע זאכן ער איז אריינגעקומען פרייטאג צונאכטס אין שול, יעדער האט אים באוואונדערט, אן אזא העלדישע זאך, פי, מורא'דיג, זיך אנגענומען פארן שבת קודש, זאל מען פארשטיין פונקטליך די גאנצע זאך, ער איז דען דער איינציגער מענטש אין כנסת? וואס ער איז אונטער גער? די גאנצע אגודה איז דאך אונטער גער, גער, וויזשניץ, פארוואס איז אויף ליצמאן אן א גרעסערע מצוה ער זאל מוחה זיין פארן שבת ווי פאר יעדן אנדערן וואס ער איז דארט? כ'האב געוואלט נעמען פאנאוויזשער רב אז ער זאל קומען ווערן א חבר הכנסת, האט ער געזאגט ער האט נישט קיין געלט צו קויפן רעקלעך, יעדן טאג א נייע רעקל, האט מען אים געזאגט דו מוזט נישט יעדן טאג קויפן א נייע, קענסט קומען מיטן אלטן, זאגט ער ניין איך וועל מוזן קריעה רייסן נאך יעדן זיצונג, וועט מיך קאסטן א רעקל. די אלע גילוי עריות מיט עבודה זרות מיט שפיכות דמים וואס עס גייט דארט פאר דאס איז אלץ מותר לכתחילה, די פראבלעם איז נאר דער שבת קודש, נישט וואס איך האלט ס'איז א שלעכטע זאך ער האט עס געטוהן, נאר איך האלט ער האט עס געטוהן פאר זיין אייגענע אינטערעסן, ער מיינט דעם אייבערשטן אינגאנצן נישט, קודם כל וואס איז ער געזעסן דארטן ביז יעצט, ער איז שוין א שר אסאך יארן, און מ'איז מחלל שבת איבעראל אל על וואס זיי פארן נישט נאר ארץ ישראל און אמעריקא אבער זיי פארן ווארלד ווייד פארן זיי, זיי מוזן צוגרייטן די נסיעות. און אזוי איז מיט יעדע זאך דא אין לאנד, אלעס איז פול מיט חילול שבת. חברת חשמל איז פול מיט חילול שבת, אלעס איז חילול שבת, סאו וואס יעצט? איך פארשטיי נישט וואס איז יעצט געווארן ווען די רכבת וואס אז ס'איז בני ברק? אה, דאס איז איין זאך, און צווייטענס די אלע אנדערע מעגן דאס צוקוקן, זיי מוזן מעגן דאס צולאזן, מ'דארף אלע ארויסוואקן. נאכדעם איז דא א דריטע זאך וואס מ'דארף פארשטיין. וויאזוי האט מען אים גענומען צו זיין א שר פון רפואה? כ'פארשטיי נישט, ער פארשטייט צו רפואה פונקט ווי איך פארשטיי צו רפואה, וואס האט אים גענומען? איז ער האט נישט געוואלט לכתחילה ווערן אויך נישט, ווייל ער האט געוואוסט אז אלע דאקטוירים וועלן אים לאכן אין פנים. און שטעל דיר פאר מ'זאל מיך אריינזעצן אין די בענקל פון די הצלה, נישט נאר א דאקטער אין א האספיטעל, און ער נאך די מורא מוריינו אויף אלע, שטעל דיר פאר וואס א פנים ער וועט דארט האבן, און ער האט עס געוואוסט. האט ער עס נישט געזוכט. נאכדעם האט ער געזען אז מען האט די קענעביס און מען האט די מאריוואנע וואס מען גייט אנפלאנצן. אה, דארטן האט אים משה פרידמאן מיט אנדערע שקצים אנגעטראגן. מיליאנען דאלער וועט מען דא מאכן און דיזיינט די גאנצע זאך. האט ער עס געטרייט, ס'איז דורכגעפאלן, מען האט עס געגעבן פאר אנדערע קאמפעניס, און מלכותו יתן המלך לרעותה הטובה ממנה ס'איז דא גרעסערע קאמפעניס ווי משה טעראריסט פרידמאן. האט ער געזען ער האט דא נישט וואס אויפצוטון, דא קען מען נישט גנב'ענען קיין געלט. די גאנץ גער, אלעס די גערער ע ב אויכעט. איך זאג נישט אז ער גנב'עט. נאר עס איז געמאכט פאר געלט, ער פירט די גאנצע חינוך עצמאי, אלעס איז געלט געלט געלט, זיי סייפענען מיליאנען דאלער און קיינער טוט עס נישט אומזיסט, איז למעשה, געזונטערהייט איך האב נישט קיין טענות, וואס איז מיר א חילוק צו דער גער זיצט ביי די שיסל צו אן אנדערער נעמט, געזונטערהייט אז מען געט, ווילאנג מען געט נעמט מען, אזוי האט מען אויסגעלערנט אינדערהיים, אז מען געט נעמט מען און אז מען שלאגט לויפט מען, איז למעשה.

צו מען מיינט דעם אמת צו נישט, צו ס'קומט עפעס ארויס א תועלת צו נישט. יעצט די אלע וואס האבן אמאל געגעבן דעם גרויסן מזל טוב פאר'ן מקדש שם שמים זיין כ'האב געוואלט וויסן יעצט ווייסט אז ער האט נישט קיין דזשאב יעצט, איינער זארגט זיך פאר אים פאר פרנסה אויכעט, צו דאס איז שוין נישט קיינעמס ביזנעס? דאס איז דאך אידישקייט אהן. יענער זאל טוהן, יענער זאל זיך מוסר נפש זיין, א יענער דארף דאך פון עפעס לעבן אויכעט, דעטס נאובאדי'ס ביזנעס אלרעדי. געלט? אה, ס'איז דא א גרויסער באשעפער. ווי א גרויסער באשעפער דער ברם האט דען נישט א דירעקט פייפ אים אריין צו שיקן דאס געלט? יעצט ברויך ער מסתמא האבן זייער וויכטיג געלט, ווייל דאס טעגליכע לעבן קאסט פאר יעדן גרויס געלט. יעצט ווען זיי מאכן ווען דעם שותפות מיט די קענאביס, מיט די מאריוואנע, און ער גייט יעצט ווען ארויס, און וואס וואלט ווען משה געטוהן, משה טעראריסט פרידמאן, וואס וואלט ער ווען געטוהן מיט זיין זוהן? ליצמאן וואלט דאך ארויסגעגאנגען? עניוועי, ס'איז אלץ באלאוני. יעדער טוט פארן אייבערשטן נאר טאמער יעדער זעהט אים און ער קען האבן כבוד דערפון. די אנדערע חברי כנסת גייען נישט האבן שום קיין כבוד, זיי גייען נישט האבן שום קיין וועידזש, בלייבן זיי דארט, נאו פראבלעם. יעצט דאס גייט אויך האבן א גרויסע אפעקט אויב מ'וועט מאכן א נייע קאאלישן און די לינקע וועלן אריינקומען, גייט עס האבן א גרויסע אפעקט אויף צו נעמען ישיבה בחורים אין מיליטער מיט מיידלעך אין מיליטער. נתניהו איז א רעכטער, ער איז נישט קיין לינקער, ס'וועט אריינקומען די לינקע חברה, האהא עטס זעהט וואס ס'גייט זיין יעצט? איך זאג נישט וועגן דעם זאל ער זיצן דארט שבת, איך זאג נישט, נאר אלעס ארבעט אום שבת דא. מ'האט שוין דא פראבירט אונטערצוברענגען א גרויסע קאמפעני וואס זיי האבן דא אפאר טויזענט ארבייטער, מ'האט אים געלאכט אין פנים, ס'איז אזא קאמפעני פון קאמפיוטערס, און כ'האב ענק שוין געזאגט וואס איז באמת די פראבלעם היינט, אונז בעט מיר אזויפיל דעם אייבערשטן פארוואס הערט ער אונז נישט אויס, פארוואס איז דא אזויפיל צרות פאר כלל ישראל? פארוואס האט דער אייבישטער סעלעקטיוו ליסענינג? ס'איז דא זאכן וואס ער הערט אויס, און ס'איז דא וואס ער הערט נישט אויס. אונז וויין מיר, אונז בעט מיר, און דאס איז זיכער אז דער אייבישטער איז א שומע תפילת כל פה. דער תירוץ איז ווייל אונז טוהן מיר אויך סעלעקטיוו. דארט וואו ס'קומט אונז אויס גוט ווערן מיר בעלי מחאות, און מ'פארדרייט א קאפ, און מ'מאכט פראטעסטס. און מ'איז מסביר אז ס'איז נישט גוט און ס'וועט אונטערברענגען אידישקייט. די זעלבע זאך דארף מען טון ביי יעדע זאך, נישט ווי ס'איז דא פובליסיטי, אפילו ווי ס'איז נישט דא פובליסיטי, און אפילו ווי ס'איז נישט דא קיין כבוד, און אפילו ווי ס'איז נישט דא קיין געלט. און וויבאלד אונז האמיר גענומען אויף זיך סעלעקטיוו תורה און מצוות, דאס וויל איך יא, דאס וויל איך נישט, ווען ס'קומט מוחה צו זיין קעגן אן ערליכן איד, וויל מען נישט ווייל ער הייסט א רעבע, און ווען ס'קומט מוחה צו זיין קעגן א פירצה וויל מען נישט ווייל דארט האב איך אינטערעסע, ווען ס'קומט מוחה צו זיין קעגן טשיילד מאלעסטעישן וויל איך אויך נישט ווייל דארטן איז מיין משפחה איז פארכאפט אין דעם. אזוי מאכט זיך דער מענטש דעם חשבון. אלעס גייט סעלעקטיוו. זאגט דער אייבערשטער ווייסטו וואס, איך בין אויך סעלעקטיוו. ווען כ'וועל וועלן וועל איך דיך אויסהערן, און וואס כ'וועל וועלן וועל איך דיך אויסהערן, און וואס כ'וועל נישט וועלן וועל איך דיך נישט אויסהערן. און דאס איז וואס דא גייט פאר. יעדער טוט ס'זאל אים אויסקומען כבוד און געלט, און חלילה נישט קיין בזיונות. וועגן דעם זאג איך פאר יעדן, דו קענסט לאכן, קענסט זאגן וואס דו ווילסט, ווען איך בין אריין אין מיין מלחמה האב איך געוויסט ס'וועט קאסטן, בזיונות, מיט הוצאות, און איך האב געזאגט איך מוז עס טון, ווייל ליידער ליידער זע איך אז קיינער וויל דאס נישט טאטשן, און איך האב נישט פאר קיינעם מורא, איך ארבעט נישט פאר קיינעם אויף פעיראל ברוך השם, איך דארף ברוך השם נישט אנקומען צו קיינעם, אז איך וועל עס נישט טון איז דער אייבערשטער אויף מיר ברוגז. אן אנדערער יענער וועט זאגן רבונו של עולם איך האב געהאט א שטוב מיט קינדער איך האב זיי נישט געוואלט אומברענגען איך האב אמאל געפרעגט א רב א בעל מכשיר ער ווייסט ער געבט טרייפות פרעג איך אים זאג מיר וואס וועסטו ענטפערן פארן אייבערשטן זאג איך איך וועל אים זאגן זאגט ער איך וועל זאגן אזוי רבונו של עולם האסט מיר געגעבן דרײַצן קינדער דו ווייסט אז די אלע דארפן עסן און די אלע דארף מען אויסקליידן און די אלע דארפן צאלן שכר לימוד, און די אלע דארפן חתונה מאכן, יא, דו האסט מיר נישט געגעבן קיין געלט, וואס האסטו געוואלט? האב איך גענומען טרייפות, כ'האב פארקויפט, קודם מיינע קינדער זאלן זיין געראטעוועט, ער האט א תירוץ, רי ס גנב את ארץ אמו, און דאס איז די פראבלעם פון כלל ישראל היינט, אבער וואס פיר מיר זיך אויף צום אייבערשטן, פיר מיר זיך אויף צום אייבערשטן זייער ביליג, און דער אייבערשטער פירט זיך צוריק צו אונז אויך ביליג. און דער רבי זכרונו לברכה די דברי יואל האט געזאגט אז מען וויילט פאר די קאנדידאטן ווערן זיי דיין שליח, וואס זיי טוען אפ שייגעצדיג, שטיק איז אזוי ווי דו האסט עס געטון. סאו כ'וויל פארשטיין, האלט מען שוין יעצט ביי די הכרה אז מ'טאר נישט גיין צו די בחירות? ניין, ווייל זיי געבן דיך געלט, ס'קומט דיך אריין געלט, ישיבות מאכן גרויס געלט, איז במילא הער מיר אויכעט אויס דעם אייבערשטן נאר ווי מ'זאגט סעלעקטיוולי. אינטערעסאנט, איך זוך דא יעצט א צוויי דריי בלניות, ס'איז א רייכע קהילה, זענען ווילינג צו צאלן פאר קוקערינס, איז איך קען מיך דאך אויס דא, אבער מער ווייניגער יעדער וויל מיר געבן עצות, שטעל דיר פאר קיינער האט מיר כאטש געשיקט

ס'הענגט ארויס, פארשטייסט, די שטיקל הויט, איז במילא האט מען געמאכט, מיין איך ס'דא היינט יעדעס יאר איז דא א כינוס, מען קומט זיך צוזאם, דאס אלץ מיין קרעדיט, יא כאטשיג איך בין אין חרם, ווייל דאס איז נאך געווען פארן חרם, ס'איז נאך געווען צוואנציג יאר פאר כ'האב געוואוסט כ'וועל זיין אין חרם, ווען חיים משה איז געווארן בלינד אויף דער עלטער האט ער אנגעהויבן צו וויינען, זאגט ער ווען איך ווייס אז איך ווער א סגי נהור אויף די עלטער וואלט איך מיט א סאך פלייסיגער געלערנט, ווייל פארשטייסט דיך אליינס, מען מוז קענען אויסענווענדיג, און דאס זעלבע דא אויכעט, ווען איך ווייס אז מען לייגט מיך אין חרם, צוואנציג יאר שפעטער וואלט איך דאך אסאך מער זאכן געטוהן, נאר ברוך השם לא אלמן ישראל, דער עולם ווייסט ווי מען האלט, נאר עניוועי, וואס איך וויל ארויסברענגען איז אז למעשה, האבן זיי אין אמעריקע אויך שוין געמאכט מגידי שיעורים, אאוט אוו טאון ווי איך גיי און איך מאך א מקווה, אדער איך פאררעכט, זעה איך מען זאל האבן א בלנית וואס זי ווייסט וואס טוט זיך מיט זיך, איר פארשטייט, איך טריי צו טוהן גוטס.

בעקט אים. נאר מ'וועט עס אויך אונטערברעכן. ס'וועט קומען אמאל א צייט וואו ווער ס'וועט בעקן איינעם וועט גיין אין דזשעיל גלייך ווי דער חזר אליינס. גארנישט, איט טעיקס טיים. די וועלט זאגט א ווערטל, רוים האט מען נישט געבויעט אין איין טאג. רוים איז אמאל געווען די שיינקייט פון די וועלט. האט גענומען אסאך יארן ביז מ'האט עס געבויעט. אונזער מלחמה דוירט אויך אסאך יארן, אבער ברוך השם ווער העפי. זעמער העפי מיט די אוטקאם סאו פאר. אונז האבן נאו קאמפלעינטס ברוך השם. די איינציגע קאמפלעינט וואס איך קען נישט פארשטיין איז אז דער אייבישטער איז הוא קדוש און משרתיו קדושים. און די האול ניין יארדס וואס מען זאגט אייביג די גרויסע זאכן שבחים פארן אייבערשטן בפרט נאך אין ראש השנה יום כיפור און סוכות ראש השנה יום כיפור און ער גענומען מיט מאנין תבירין מיט צובראכענע כלים נחום ראזענבערג אים האט ער גענומען און האט אים געשטעלט די דזשענעראל פון די ארמי דו גיי לויף וויאזוי שטייט דארטן השור שהלך לפניהם שלום אן אקס גיי לויף פאראויס און פארטיג נאר גארנישט מסתמא דער אייבערשטער האט אזוי געוואלט איז עס בזכות אבותיי הקדושים כ'האב געהאט גרויסע חשובע זיידעס און אויכעט דער אייבערשטער האט געזעהן אז ברוך השם די לא תקח שוחד איז נישט פאר מיר געזאגט געווארן אינגאנצן ווייל איך בין אזוי ווייט דערפון אז ווען די תורה זאגט עס נישט וואלט איך אויך נישט גענומען קיין שוחד צו באגראבן אן אנדערן, איך האב געמאכט א חשבון איך גיי יעצט באגראבן א מענטש און איך גיי לאזן דעם פעדאפייל גיין אין די גאס,

האט ער געזאגט, ער בויט זייער טייערע הייזער, און ער וויל דיך בעטן א טובה, קיינמאל נישט ארויפלייגן מיין נאמען מער אויפן האטליין, זאלסט נישט זאגן אז איך האב אום שבת א האל, און איך בין מחלל שבת, און דו באקומסט א הויז ווען איך ענדיג. זאג איך אים, רבי איד, אזא דיעל דארפסטו מאכן מיט אן אנדערן, נישט מיט נחום ראזענבערג, ווייל איך דארף נישט דיין געלט, איך האב א הויז וואו צו וואוינען, איך האב עטליכע הייזער וואו איך וואוין נישט, און איך גיי נישט נעמען ביי דיר געלט אז דו זאלסט קענען מחלל שבת זיין פראנק און פריי. איך האב אפילו געווארנט דעם פראנטמען זיינעם, געהאט א פראנטמען וואס יענער האט געשריגן ס'איז מיין, ס'איז נישט רוזענבערג, ס'איז מיין. זאג איך אים אויב אזוי וועסטו געשטראפט ווערן פונקט ווי רוזענבערג. איז רוזענבערג איז געשטארבן אן א גאטשעס אין ים, האט זיך גע'טובל'ט, זיך מקדש און מטהר געווען, און יענער איז אים דאס ווייב געפייגערט. א יונגע פרוי, איך וויל ענק אויסלערנען איין זאך, מיטן שבת טשעפעטס נישט. דו ווילסט טשעפען, טשעפע מיט אנדערע זאכן, נישט מיטן שבת. ס'איז דא א ניגון, דער שבת איז טייער, ס'ברענט ווי א פייער, ממש מעין עולם הבא, ווער קען דאס פירן, ווער ס'טוט זיך אידיש פירן, דער באקומט א נשמה יתירה, ה י י י י י י. שבת איז הייליג. מען ווערט גערייניגט פון א יעדע עבירה. כ'מיין עטס זעטס אלע אז אזוי גוט ווי מיכאל שניצלער קען איך נאך עני טיים, נישט וואר? איך זעה אפילו נישט קיין קאמפעטישן מיט מיכאל שניצלער. מיכאל, וואס מאכסטע? מאך א לעבן מיכאל. העלאו אלל יו נייס פיפל, אזוי הייבט מיכאל אן אייביג, העלאו אלל יו נייס.

מקווה אין אן אנדער שטאט נישט ווייט, און זיי האבן געלט מיט אלעם, איז האב איך דעמאלטס געפרעגט א שאלה הרב הצדיק רבי אברהם לייטנער צו איך זאל זיי בויען א מקווה, האט ער געזאגט חלילה סטעי אוועי פון זיי, זיי זענען אין חרם. שפעטער איז דא א איד וואס ער הייסט יענקל רוטנבערג, ער איז א עלטערע בחור פון סקווער, זיין ברודער געווען אמאל א דרייווער פאר מאנסי טרעילס געהארגעט געווארן אין אסטראליע, האט נישט געוואוסט אז דארט קראסט מען פארקערט, און ער איז געהארגעט געווארן, איז דער געזעסן מיט מיר ביי שלום לאנדא אין רעסטאראנט, און איך האב אים פארציילט די מעשה. און ער האט דאס נישט געוואלט הערן, ער האט געזאגט דו ווייסט נישט וואס דו טוסט, דו טארסט נישט פרעגן אזא זאך ר' אברהם, און ר' אברהם איז א איד וואס ער האט א קליינע גראסערי סטאר, דו דארפסט פרעגן איינער וואס האט א טשעין פון הונדערט סטארס, פרעג איך וועם זאל איך פרעגן, זאגט ער פרעג א ספרדישן רב הרב עובדיה יוסף, בין איך אראפ געפארן צו עובדיה יוסף, און איך האב אים געזאגט הער אויס איך וויל דיך פרעגן א מעשה, ס'איז דא די אידן אין סלאניקי זיי דארפן האבן א מקווה, זיי זענען האטשאטס מיט אלעם, זאגט ער איך זאל זיי גיין שוין בויען א מקווה, די מינוט שוין, פרעגט ער מיך. פארוואס וויל נישט ר' אברהם? האט ער געזאגט, ר' אברהם האט מיר געזאגט אז אויב זיי האבן נישט געהאלטן תורה ומצוות און גיטין האבן זיי נישט געגעבן קידושין יא זענען זיי ממזרים. פשט, עס קומט אויס פאר א ממזר דארף מען נישט בויען א מקווה. זאגט מיר עובדיה יוסף אזוי פוינט בלענק. יבוא יום, איך וויל עס נישט זאגן אויף עברית ווייל די רבי האט דאך נישט געלאזט געלאזט רעדן עברית. ביחידות האט ער געלאזט דאווענען א מענטש וואס איז אין חרם אבער עברית האט ער נישט געלאזט. עניוועי. האט ער געזאגט אזוי, אונז האמער א בוק דא אין ארץ ישראל, אונז האמער צוואנציג פראצענט ממזרים ודאים. אזוי האט ער מיר געזאגט. דא בעלי תשובות זיי האבן נישט געהאט א גט, מיט אהער מיט אהין, קענסט דאך די אלע מעשות, זאגט ער אונז האמער אין די ליסטע ביי אונז אין די רבנות צוואנציג פראצענט ממזרים ודאים פון ארץ ישראל. שוין. פרעגט ער מיך, די זענען מחיוב צו גיין אין מקווה צו נישט? זאג איך, איך ווייס נישט, איר זענט דאך דער פוסק, פסק'נט. זאגט ער אזוי, הער אויס, זיי זענען אזוי ווי דו און אזוי ווי איך, די איינציגע חילוק איז, אז ווען זיי דארפן א שידוך טוהן דארפן זיי נעמען אדער א ממזרת אדער זיי דארפן נעמען א גיורת, באט אדער דען דעט זענען זיי אזוי ווי דו און אזוי ווי איך. זאגט ער יבוא יום, ס'וועט קומען א טאג ווען דער רב הראשי למדינת ישראל גייט זיין א ממזר אוודאי, זיין מאמע וועט זיין א בעלת תשובה, זי האט נישט גענומען א גט און זי האט געהאט א קינד, און נאכדעם האט זי זיך מיישב געווען זי טוט תשובה. דאן פרעגט ער מיך ווען ער זאל דיך רופן צו בויען א מקווה וואלסטו אים געבויעט א מקווה? זאג איך אים זיכער אז יא. הרב הראשי למדינת ישראל, זאגסט דאך אליין ס'איז דאך מחויב במצוות, זאגט ער, לאמיך דיר זאגן, די אידן זענען פונקט אזוי מחויב במצוות, און דער רב וואס האט דיר געזאגט אנדערש ווייסט נישט וואס ער רעדט, זאג איך, אבער ער האט אויכעט מורא געהאט ווייל זיי זענען אין חרם, חרם אהער חרם אהין, האט ער געזאגט אזוי הער מיך אויס, א איד וואס ער איז אין חרם איז מחויב צו האלטן טהרה פונקט ווי א איד וואס ער איז נישט אין חרם, און זאלסט שוין ארויף פארן צו בויען א מקווה, פון דא זאלסטו שוין פארן אהין, און אזוי האב איך געטון, איך האב זיך בקשה מסדר געווען א מקווה. מקווה. איז פארוואס דערצייל איך ענק די מעשה? ווייל ווי דער סיגעטער האט געזאגט ווייל איך וויל אז זאלסט וויסן. דאס איז וואס איך האב געהאט מיט די חברה פון ש"ץ. יעצט לאמיר צוצעלייגן דא אביסל דעם גאנצן ענין. שפעטער האט מיך הרב אברהם געטראפן האב איך אים געזאגט כ'האב עס געבויעט איך האב נישט געוואלט אייך צוריק קומען נאכאמאל טשעפענען ווייל איר האט דאך געפסקנט אז נישט און אז א רב וואס ער פסקנט טאר מען דאך נישט טוען אנדערש. זאגט ער, הרב נחום, ס'האט מיר אייביג וויי געטון פארוואס איך האב דיר אזוי גע'פסק'נט, כ'האב נאר נישט געוואוסט איך זאל צוריק דרייען, ווייל כ'נישט בין נישט געווען זיכער אזוי און אזוי, אז הרב עובדיה האט דיר געהייסן זאלסט עס טון און האסט עס געטון אויף זיין בארד, תבוא עליך ברכה האט ער מיר געזאגט. יעצט, פארוואס האט פארוואס האט דער ש"ץ געצויגן אזויפיל מענטשן? כ'האב געליינט אסאך בוקס וועגן אים און אויך דארט געווען, זיי מיר געזאגט, ש"ץ האט געהאלטן א שיטה אז דו האסט א קישוי אבר, האסט דאך מורא ס'וועט ארויסקומען די זאמען, זאגט ער, ווער ס'שטייט לעבן דיר, אן אשת איש, װאָס, װער און װען? שטופּ אַרײַן און ער האָט מתּיר געװען אַלע עריות שבתורה אונטערן פֿרומקײט, אַז טאָמער מ'װעט צוקומען צו זרע לבֿטלה. פֿאַרשטײסט? און ס'שטײט אין ברײַתא, װען אַ מענטש זעט, אַז ס'שטײט אים צו זינדיקן מיט אַן אשת איש חלילה, צי מיט אַן ערװה, צי מיט משכּב זכר אַפֿילו, זאָל ער זיך אױספּאָמפּן די זאָ, די זרע אױף דער ערד, און ס'זאָל אַװעקגײן די תּאװה. און דאָס אױך איז אַ חלק פֿון טון דעם רצון פֿונעם אײבערשטן, אַזױ שטײט קלאָר אין שולחן ערוך אין אבן העזר. איז למעשה, צוריקקומען דאָ צו אונדזער זאַך, װאָס װיל איך דאָ אַרױסברענגען? איך װיל דאָ אַרױסברענגען, אז ווען איינער שטעלט זיך היינט אויף און ער איז מתיר עריות, לאמיר זאגן איינער שטעלט זיך אויף און ער זאגט איך בין א שליח פון הימל, דער אייבערשטער האט מיר געזאגט אז אלע עריות פון אחרי קדושים איז ער מוותר אין דעם דור, עטס ווייסט וויפיל אנהענגערס איך וועל האבן? עטס האטס אן השגה? די האלבע אידישע וועלט גייט ווערן מיינע אנהענגערס! איז במילא וויל איך ענק זאגן, דאס אז ר' נחמן האט אזויפיל אנהענגערס, דאס האט גארנישט צו טון מיט קדושה, ר' נחמן האט מתיר געווען אלע עריות שבתורה, ער האט נאר געזאגט, תנאי. נישט אז דער אייבערשטער האט געזאגט ביז היינט איז עס שייך געווען און היינט איז עס מער נישט שייך, ער זאגט אן אנדערע זאך. וועסט קומען צו מיין ציון, גייסט דיך אויספישן אין אלע גויטעס, נאכדעם וועסטו קומען צו מיין ציון, און דו'סט זאגן צען קאפיטלעך א סענזורירטן תהילים, דו'סט גיין אין מקווה פארדעם אויך, איך האב גראדע געמאכט די מקווה דארט אויך, נאכדעם וועסטו געבן א פרוטה לצדקה, און נאכדעם איז לא יזכר ולא ישמע ולא יפקד דעם חטא וואס דו האסט געטון. און דאס האבן אפאר משוגעים פארדרייט, משוגעים האבן דאס פארדרייט, עס האט גארנישט מיט רבי נחמן, רבי נחמן שרייבט עס נישט אין זיין ספר, ער האט געשטעלט צוויי עדות, שוין האט ער געשטעלט צוויי עדות, עניוועי, איז וואס איך וויל פון דעם ארויסברענגען איז זייער א וויכטיגן פונקט. מען האט פארדרייט דברי אלקים חיים, האט מען געמאכט א גרויסן רבי'ן פון רבי נחמן, מען האט אויף אים געמאכט אזאלכע זאכן וואס דאס איז קעגן די אמונה פון אלע אני מאמין'ס,

ס'אמת אז מ'האט געטוישט אין הימל די גאנצע, ווי מ'זאגט, די לאו בוקס, די בוקס אוו לאו, און מ'קען טוהן וואס מ'וויל, מ'דארף נאר פארן אויף אומאן און דארט שטעלט מען דערצו די שיקסעס אויכעט מיט אלע זנות, און מ'זאגט דערטן די צען קאפיטלעך תהלים, און מ'גייט אין מקווה מ'געט צדקה, העי דאס איז די בעסטע און די גרינגסטע זאך היינט פאר יעדן בעל עבירה און פאר יעדן איד וואס הארוועט זיך אויף קדושה וטהרה. יעצט, פון וואנעט ווייס איך אז ס'איז אזוי אז ס'איז שקר די גאנצע זאך? און פון וואנעט ווייס איך אז פארוואס מען כאפט זיך דארט צו? קוק צו לעיזער בערלאנד. עטס ווייסט וואסערע א מרידה בקדשי שמים דאס איז? אזא חזיר וואס האט בועל געווען אשת איש, מען זעט ער שטייט יעצט ביי א חופה און ער כאפט אן די כלה'ס קלייד, רחמנא לצלן. ווען עני אוו אס וואלד דא דיס, וואלט מען געשריגן שייגעץ ארויס! ער טוט עס, ער לאכט, ער לאכט פון די וועלט, ער איז ארויס פון תפיסה, ער האט נישט באצאלט א פרייז,

און אין אומאן אויכעט. וויאזוי קען מען דאס צולאזן? יעדער זיצט און קוקט און סאיז אויף אלע ווידיאוס ווי ער געט חופה קידושין סשטייט קלאר אין שלחן ערוך וואס האט א שוואכקייט אין עריות טאר נישט זיין עדות חופה און קידושין און טאר נישט האבן צוטון מיט די זאכן נאר וואס מהאט געזאגט פארן אייבערשטן אזוי דיין תורה איז זייער גוט געווען ביז ר' נחמן ר' נחמן האט דיין גאנצע תורה געלייגט אין טוילעט אריין און דעטס איט. און ס'קענען נאך קומען מענטשן און טאנצן דארט מיט אים, און נאכדעם איז דא דארטן, איך האב ענק שוין לאנג געזאגט אז דער מאטא פראנק דער איז א לינקע, א געהעריגע לינקע, א ספר פיל מיט אפיקורסות ליינט ער פאר א גאנצן טאג, ער וויל מאכן דעם עולם אויפגעהויבן, זאג אפן ארויס, מען קען זינדיגן מיט עריות, ס'נישט דא מער קיין תורה, דאס איז מאטא פראנק, און דאס איז א מורא'דיגער חורבן, דער געשטעטנער פלאגט זיך אזוי מיט די פסל'ע גיטן, ווייסט געשטעטנער, ס'איז דא א מימרא אז ר' נחמן האט געזאגט ביז צו מיר האט. געגעבן א גט, נאך מיר איז שוין נישט דא קיין גט, ס'איז דא אפילו אזא מימרא אז ר' גרשון קיטוב האט אמאל געפרעגט דעם בעל שם הקדוש וויאזוי קען איך געבן א גט, דער אייבערשטער וויל דאך אז מען זאל מייחד זיין יחודים, נישט מאכן א פירוד, האט אים דער בעל שם הקדוש געזאגט, פון דעם פירוד גייט ארויס קומען צוויי יחודים, ווייל צוויי מענטשן האבן חתונה, ע ע דו ווייסט וואס כ'וועל דיר זאגן, כ'האב געהערט זאגן אמאל פון איש מפי איש פון דעם לץ ביי יענעם לץ, אז ביז ר' נחמן איז געווען די גאנצע ענין פון גיטין, נאך גיטין איז שוין נישט דא קיין ר' נחמן, דארפסטו נישט געבן קיין גט אויך. מ'מאג עס נישט נאך הערן ווי יעדער זאגט עס נאך. ס'איז א אזא מין אומגליק וואס מ'האט געטון מיט דעם ר' נחמן איך האב פשוט רחמנות אויף אזא איד וואס מ'האט פון אים געמאכט א שמאטע וואס אזא שמאטע איז נאך נישט געווען. איינער וויל גיין זינדיגן מיט א שיקסע גיי זינדיג אבער נישט א גאנץ חסידות מען מוז פארן אויף אומאן. צוויי וואכן צוריק האט מיך איינער אויך געקאלט מיליאן פראצענט גערעכט כ'בין געפארן נישט בשעת ראש השנה ווייל כ'האב מורא געהאט ראש השנה און ס'איז געווען דארטן אזא קלעסיקל זונה און כ'האב מיט איר געוואוינט ער האט מיר אפן געזאגט. דזשאסט קאוד נאט האלד מיי סעלף בעק, איך האב געמאכט די מעשה, דעטס איט, זאגט איך בין נישט יוסף הצדיק. איך האלט אז ווען דער בעלזער וויל געווינען דעם גאנצן עולם שטאטס אומאן דארף ער אויך טון די זעלבע, ארויסגעבן א סטעיטמענט אז רבי אהרעלע בעלזער האט אמאל געזאגט אז ווער ס'איז מקושר אויף בעלז דארף זיך גארנישט זארגן, מ'עט אים ארויסנעמען פון גיהנום, נאכדעם קען מען טון וואס מען וויל. אזוי פאלש די גאנצע זאך, ס'איז אנבעליוועבל. יעצט אז לייזער בערלאנד קען זיך נעמען טאנצן און דער עולם גייט מיט אים, מ'ווייסט ער איז א נואף, וואס פארקויפט ער? פארקויפט ער דאס אז ר' נחמן האט געזאגט אז ביז מיר איז געווען תורת משה און סעקס און און אחרי קדושים און נאך מיר איז שוין נישט דא. איטס עקזעקטלי וואט איט סאונדס לייק. און יעצט פארשטיי איך נאך א זאך. די חברה, איך האב זיי געוואלט בויען א כשר'ע מקווה, בסוף איז געקומען דארטן דער טאטע האט זיך אריינגעשטופט די נאז, האט ער געזאגט איך האב דער סענדינג ער האט געבויט א פסול'ן צינור איך ווייס נישט צו האט ער אפילו אריינגעלייגט מי גשמים ווייל איך האב דאך עס געבויט ווייס איך וויאזוי עס דארף אויסזען ווען מען האט אריינגעלייגט מי גשמים ווייל ס'איז געווען דארטן פארשטאפט א לאך דירעקט ס'זאל נישט קענען אריינרינען וואסער און ס'איז געווען ווייטער פארשטאפט און מען נוצט די מקווה פאר פרויען קען זיין נאך ר' נחמן דארפן פרויען נישט גיין אין מקווה אויך נישט און באלד וועלן נאך קומען נאך צענדליגע טויזענטער פרויען אז מען דארף שוין נישט גיין אין מקווה איז דאך דאס די בעסטע זאך. איז איין שעם דער גאנצער אומאן, דער גאנצער רבי נחמן, דער וואס מען האט געמאכט פון אים, און דער גאנצער לייזער בערלאנד, און אלע מנהיגים פון ברסלב, אלע זיי פיקעווען אן מיט זנות'ן מיט שייגעץ שטיק און גניבה, נאר יעדער ווייסט, אה, דער רבי, עס איז דעם רבינ'ס זאך, דער רבי, דער רבי, דער רבי, דער רבי, דער רבי. יעקב מאיר שעכטער האט געוויסט אז דער וואס ער בויעט דעם ציון פארן בעל שם הקדוש און פאר ר' נחמנ'ן דער איז א רועה זונות, ער איז געשלאפן גאנצעטע נעכט מיט זונות, איך האב אים געזעהן אין אומאן, ער הייסט ישראל מאיר גבאי, און איך האב אפגעקאלט זיין ווייב און זי האט אים גע'גט, און נאכדעם איז מען געגאנגען צו יעקב מאיר שעכטער, איך בין געגאנגען צו אים, האט ער געזאגט ס'איז דעם רבינ'ס א זאך, און ער האט מיר נאך געגעבן א בריוו אז ער מעג יא פארן אויף אומאן ווייל ס'איז דעם רבינ'ס א זאך, נו שוין איז דאך דעם רבינ'ס א זאך העכער פון די תורה און העכער פון רבונו של עולם. ס'איז אזא שאנדע, און מוטא פראנק איז נאך א גאנצער משפיע, יעדער גייט אים הערן, ער געט חיזוק, געט חיזוק, איז איין שטיק בלאף און איין שטיק ליצנות דאס גאנצע, איך קוק מיך אום אויף די אלע משפיעים פון ברסלב, קיין נארמאלער איז נישט דא צווישן זיי, קיין נארמאלער איז נישט דא, ווען נישט וואלט מען נישט געקענט גלייבן די גאנצע בלאף. דאס איז אזא בלאף אז מען דארף דאס קענען גלייבן. דער רבי האט געזאגט צו דעם רבינ'ס א זאך, נישט א רבי האט דאס געזאגט. דער רבי האט נישט געזאגט, ס'איז נישט דא קיין רבי'ס און נישט דא קיין רבינ'ס א זאך, אפאר משוגעים האבן געוואלט ס'זאל זיין די פארטיי גרויס. איך בין געווען די ערשטע מאל אין אומאן, איך האב געמאכט דארט די מקווה, ס'איז געווען א ירושלימ'ער אינגערמאן, ער וואוינט שוין יארן לאנג אין אמעריקע, זיין נאמען איז נישט וויכטיג, אבער ער קען די גאנצע פוילע שטיק, נישט וויכטיג זיין נאמען, עניוועי איז ער געווען דארט. און שטעל דיר פאר וואס איז געווען, שטעל דיר פאר וואס איז געווען. ס'איז נאכנישט אנגעקומען די ראש השנה עדה קומען, נו ער קומט נאכאמאל נעקסטעס יאר, ס'איז גוט ס'איז גוט, זאגט ער דו זעסט נישט וואס פאר א סעלעברעישן דא טוט זיך? איך וואלט זאגן נאך א זאך וועגן דעם בחור וואס ס'קומט יעצט ארויס ווער ס'האט אים געהארגעט נעבעך די פרינציפעל אויף וועם ס'איז דא מסתם מסתם ווייסט מען ווער ס'איז זאגט ער די גאנצע צייט ער ווייסט גארנישט ער רעדט אויפן טעלעוויזשן ער ווייסט גארנישט און די רשעות דערפון איז, די שווערסטע רשעות דערפון איז, אז זיי האבן נאך אנגעקאלט דעם טאטן אז דאס קומט אן עונש ווייל דו זינדיגסט. דאס גייט אמאל אזא רציחה און אונז האבן גלייבן און פאלגן רבנים, זיי זאלן אלע אויסגעריסן ווערן, ס'זאל נישט בלייבן קיין זכר פון זיי, זיי זאלן לעבן גענוג לאנג אז זיי זאלן זען זייער דורכפאל, אזוי האט. טראמפ געווינטשן, זאג נישט איינער זאל שטארבן, זאל לעבן גענוג לאנג, היטלער האט אויך געלעבט זייער לאנג, ער האט געלעבט ביז אין די ניינציגער ערגעץ אין סאוט אמעריקע און ער האט צוגעקוקט ווי ער איז געווען דער פירער און ער איז געבליבן דארטן אין עפעס א קליין דערפל און אזוי האט ער געמוזט אויסלעבן זיינע יארן און אידן זענען געוואקסן קיין עין הרע רעכטס און לינקס. סא דאס וואס איך וויל מסביר זיין, ווען א רב זאגט עפעס א זאך זאלסט וויסן וואס ער זאגט סך הכל ס'איז אדער ליגנט אדער ס'האט צו טוהן מיט געלט אדער מיט נגיעות, דאונט בעליוו אים עניטינג. יעצט בית רבקה דאס איז חבד, און ס'איז די פרומע, און חבד איז דא צוויי, ס'איז דא די אונזערע דאס מיינט די גזע, און נאכדעם איז דא די צוגעקומענע. זענען געגאנגען מיט די קינדערלעך פאר א שבתון, און ארויף גענומען א דאגי, מ'האט געהאט דארטן איינעם וואס האט געקענט קוקן צו ס'איז נישט פול, צו ס'איז נישט דא דראגס, געהאט אן עמטליכן מענטש! ער איז דורכגעגאנגען אינעם באס, זיי האבן אנגעזאגט די מיידלעך קיינער זאל נישט שפילן און פעטן די דאג ווייל ער בייסט, ער איז נישט קיין פרענדלי דאג, איז נאט יור פרענד, און ער איז דורך דעם באס פון איין עק ביז צום צווייטן, אהין און צוריק, און ער האט געזאגט איטס פרי ענד קליר פראם דראגס. יעצט, אויב חבד האט געקענט טון אזא זאך, קען איך ענק זאגן, אשרי הדור שגדולים. נשמעים לקטנים, דאס איז די בעסטע זאך וואס האט עטס געקענט טוהן, יו העוו טו בי ווערי קערפול, די טשילדערן איז יעדער איינער א פרעשעס דיימאנד סטאון, און אז עטס וועטס לאזן די קינדערלעך פאלן, דעמאלטס וועט עטס אלע מיטפאלן און די גאנץ כלל ישראל וועט מיטפאלן, און דאס וואס מען האט נישט געטראפן קיין דראגס מיינט נישט אז ס'איז נישט דא, עס מיינט אז אין דעם באס איז פער צופאל נישט געווען. און דאס מיינט נישט אז מען דארף עס נישט טון. עטס איך וויל זאגן פאר סאטמער קאקמער ביי אונז געשעט דאך גארנישט אונז זעמיר דאך הייליגע מענטשן אונז זעמיר דאך גאט ברוך הוא אליין. איך האלט אז אין קעמפס דארף מען דאס אויך טון ווען מען פארט ארויס אין קעמפ דארף מען דאס אויך טון און כסדר דארף מען דאס טון און דאס איז א זאך וואס מען דארף אין די ישיבות אריינברענגען אזאלעכע סניף דאגס און אין די תלמוד תורה'ס און אין די מיידל סקולס דער איז נאטינג ראנג. אז ס'כאפן איינעם? לעטס וועריפיי פון ווי זי האט די דראגס און פאר וועם זי געט עס אלץ. שטייסט צו אזא שיינע זאך אויף אזא נוגע דאס צו זען, כ'האב אפגעקאלט חבד, כ'האב זיי געזאגט גאד בלעס אמעריקע און גאד בלעס יו אלל, עניוועי זיי האבן זייער הנאה געהאט, זיי האבן געהאלטן קודם ס'איז א ווילדע זאך, זיי האבן עס נישט געוואלט מאכן עמטליך אבער למעשה האבן זיי עס ארויפגעלייגט אויף זייער וועבסייט, מ'זעט עס, איך האב עס געזען אויף זייער וועבסייט, ס'דא וואס ווילן זאגן ניין מ'מאכט נאר א דזשאוק, ס'איז גארנישט קיין דזשאוק. איטס דעד סיריעס ביזנעס. כ'האב דא געלערנט אין ארץ ישראל ווען ס'איז געווען די סיקס דעי וואר, איך בין ארויסגעלאפן ווייל מיין טאטע האט נישט געוואלט איך זאל דא בלייבן נישט קיין חילוק, למעשה האב איך געהערט אין ענגלאנד האט מען אונז געהערט דעם רעדיא פון ארץ ישראל איז געווען עפעס אן אראבער האט אריינגעזאגט הם נופלים כמו ז'בובים, ז'בובים מיינט פליגן קענען דאך נישט זאגן זבובים, ז'בובים זיי זאגן א בעלאפאון זיי קענען נישט מיט ער קען גראד ס'איז אן אראבער זיי האבן געוואלט מאכן א קירור אז ארץ ישראל פארלירט די מלחמה האט ער געזאגט אז די אידן פאלן אזוי ווי די פליגן הע הע הע איך וויל אייך זאגן איך גיי דא אין די גאס. זאגט מיר א מנהל פון א תלמוד תורה, זאגט ער, איר ווייסט, דער אייבערשטער האט באשאפן אדם הראשון מיט דו פרצופים, צוויי פרצופים, דאס טייטש אזוי, אדם האט געהאט א פנים פון פארנט, און אין די בעק האט ער געהאט א פנים פון חווה, ס'האט נאר געפעלט די נסירה, און דער אייבערשטער האט זיי צעטיילט, און ער האט זיי געשטעלט פנים אל פנים, נישט די אחור לאחור. אזוי זאגט די גמרא אין מסכת קידושין, איין מאן דאמר האלט אזוי, און דער מאן דאמר האלט אז דער אייבערשטער האט ממש געמאכט אן אפערעישאן, און ער האט ארויסגענומען א שטיקל פון די צלע, און ער האט געמאכט. חוה. יעצט זאגט ער מיר, דו ווייסט ווען דו גייסט אין די גאס זעהט מען דו פרצופים, איינער וועט שטיין און זאגן קוק דארט האסטו דעם שייגעץ וואס האט א מנובלישן האטליין, און דער אנדערער וועט שרייען קוק דארט האסטו וואס האט מציל געווען די גאנצע שטאט, אפילו אין בני ברק, איך ארבעט דא אויכעט איך פארפיר איך טוה, און דער האטליין פארט זייער שטארק, עניוועי איז דא יעצט א ישיבה וואס הייסט תורת חסד, תלמוד תורה, און זיי האבן ארויסגעגעבן עטליכע תקנות, און איך וויל עס פארליינען, ס'איז אנבעליוועבל, ס'איז אנבעליוועבל ווי דער עולם האט זיך אויפגעוועקט, נאר איך קען נישט מוחל זיין פאר סאטמער, קאקמער, און די אלע רבנים וואס זיי זענען געשטאנען, און זיי האבן נאך זיך געשלאגן מיט מיר אפאר יאר, ביז, פארשטייסט, ס'איז ארויסגעקומען. דאס וואלט געקענט ארויסקומען מיט נאך דריי פיר און פינעף יאר פריער, ס'איז דורות און דורות וואס מ'וואלט געראטעוועט, באט עניוועי פאר דעם גייען זיי באצאלן, דאס גייט זיי קאסטן א פרייז, נישט פון מיר פונעם אייבערשטן, באט למעשה דער עולם איז מפליא די ארבעט ברוך השם און יעדער האט זיך צוגעשטעלט, האב איך שוין געזאגט אין דעם שיעור פון די וואך, די אגודה האט זיך צוגעשטעלט, זיי האבן געלאזט מ'זאל רעדן, און זיי האבן געהאט דעם גרויסן קאנווענשאן, און יעצט האבן זיך צוגעשטעלט נאך א תלמוד תורה, און זיי האלטן זיך אינאיין צושטעלן, ווייל ליידער אין בני ברק, איך וויל ענק עפעס זאגן, אין בני ברק ס'איז א שרעק וואס דא גייט פאר, מען נעמט זיבן און אכט יעריגע מיידלעך, מען טוט מיט זיי כל דבר אסור, זיי מיט דיר גארנישט, ס'איז נישט שייך צו זאגן אזוי ברוך מרדכי דער חזיר דער ימח שמו'ניק האט געזאגט ער האט געשטופט מיט דעם בחור, ס'איז געווען קאנסענט, ער איז אפילו אריינגעקומען פון קאטשקעבער ישיבה ער זאל מיט אים מאכן סעקס. אוי, האסט צוגערעדט א יונג בחור'ל און האסט אים אנגערייצט, האסט אים געגעבן אפאר טאלער, מיינט עס קאנסענט? שעים אן יו ברוך מאתך! דו ביסט א לעבעדיגער עדות אז מאריך אף וגובה דיליה, דו וועסט נאך באצאלן אזא פרייז ברוך מרדכי, איז אנבעליוועבל וואס דו האסט אפגעטון, און זיך געגאנגען שרייען קאנסענט, מען האט דיך געכאפט האסטו געדארפט זאגן ליסן כ'האב א גרויסן יצר הרע, דע דעוויל גאט טו מי, הא? סרולי האט געוואלט מיט אים מאכן סעקס, והא ראיה ער איז אריינגעקומען פון קאשוי. אה שמוץ יא. עניוועי איז למעשה מ'האט זיך בארעכנט אז ס'קען נישט אזוי אנהאלטן און יעדער טוט אין דעם. איך דענק מ'האט דא געווען פאר פֿיר יאר צוריק פורים מ'איז דורך געגאנגען בני ברק רחוב כ'מיין ס'איז געווען חזון-איש ביי הרב עקיבא דארט איז דא א תלמוד תורה פון דושינסקיא איז געווען פֿיר פֿינף קליינע באסעס און ארום געפארן נאך געלט פורים מ'האט געווארט אויף די בחורים. קום צו דער מנהל, איך קען אים נישט, איך קען קיינעם נישט דא. קומט צו דער מנהל און ער זאגט מיר, הרב ראזענבערג, איר זעט, דאס זענען באסעס וואס זיי פארן מיט קינדער נאך געלט. גייט ארויף אויפן באס, וועט איר זען אויף יעדן באס שטעלן מיר ארויף צוויי מלמדים, משגיחים, אז ס'זאל נישט געשען וואס מען טאר נישט. און האבן מיר אנגעזאגט די בחורים, טו נישט טרינקען גארנישט ביי קיינעם, אפילו וואסער אויך נישט, נעם דיר מיט. פארוואס? ווייל דו ווייסט דאך נישט ווער ווער יענער איז און וואס ער וויל מיט דיר טוהן, ער קען דיר אריינלייגן דארטן דראגס, פשיעה סמיכה דראגס, און ממילא געבן מיר אבאכט אויף די זאכן, איך זעה יעדער פארט, יעדער פארט מיט מיט מיר א מחיה ברוך השם, און דאס ביסל וואס האט זיך אנגעהויבן איז ווייל מען האט געשלאגן זיך, און מען וועט זיך נאך שלאגן ווייטער, נאר קיין סך דארף מען זיך שוין נישט שלאגן ווייל יעדער.

די אלע וואס האבן צוגעקוקט און זיי האבן געלאזט אז מען זאל טרינקען יענעמס בלוט פאר גארנישט, די זעלבע דרעק איז ארום, זאגט מען איך האב דאך נישט אונטערגעשריבן קעגן אייך, זאג איך וואס הייסט האסט נישט אונטערגעשריבן, דו האסט געזען מען גיסט מיין בלוט פאר גארנישט, פאר א וויכטיגן צוועק, דו וואס האט עטס ענק נישט צוגעשטעלט, וואס האט עטס נישט אליינס געמאכט, זיי האבן אויפגעמאכט אסאך ארגענעזעישאנס אויף מקווה זיי האבן מיר געוואלט. מיך געוואלט ארויסשטופן. קודם כל, עטס ווייסט וויפיל מקוואות ווערן געבויט יעדן טאג פון יאר? איך אליין דא אין ארץ ישראל בין געגאנגען וויזיטן די לעצטע די לעצטע פיר חדשים און האב איך געוויזיטעט איבער הונדערט מקוואות. נישט געגאנגען מכשיר זיין, געגאנגען קוקן פאטענטן וויאזוי און שיינע טיילס מיט זאכן. עטס ווייסט ס'איז דא א פראבלעם מיט מענטשן וואס זיי בויען מקוואות, נישט דא ווער ס'זאל בויען. איך בין א מענטש, איך בין געווען יעצט אין פאנאמא. און זיי האלטן אינמיטן איבערפיקסן, כ'האב זיי געגעבן אינסטראקשענס וואס דאס האט נישט צוטון מיט כשרות, און די מינוט וואס זיי זענען פערטיג מוז איך פליען פון ארץ ישראל ביז פענעמא, ס'איז דא א סטאפ דורך יוראפ, און איך פלי ביז פאנאמא און כ'וועל דארט זיין א וואך צוויי דריי און נאכדעם קום איך צוריק, ס'רעגנט נישט גענוג מ'קען נישט כשר'ן, איז מ'קען נישט כשר'ן אין מקווה, איז למעשה עטס מאכט ענק משוגע און נאך אן ארגענעזעישן ארויס צו דרייען נחום ראזענבערג דערפון. און אויסער דעם האט דאך קיינמאל נישט גענומען קיין געלט אויף דעם, סאו עטס זענטס רבנים געזעסן און געפרעסן אונזער פלייש, געצאפט אונזער בלוט, אויסגעגעבן חרמות, ווי דאס אז עטס האטס נישט פראטעקטעד קינדער, סעיפטי אוו טשילדרען, וויאזוי איז דאס געווען אזוי נעגלעקטעד? נאך מער, אז איינער איז געקומען האט זיך באקלאגט פארן מנהל אז דער מלמד האט מיט אים געפעצלט, איז געגאנגען דער מנהל און ער האט מיט אים אויך געפעצלט, ווייל ער האט שוין נישט קיין מורא געהאט, ווייל ער האט געוואוסט נישט דער מנהל קען אים פארקויפן פארן. טאטן און נישט דער מלמד, ווייל ביידע האבן געזינדיגט. און נאכדעם אז ס'איז צוגעקומען צום קאסובער דאגי צו צו אנדערע שקצים רבנים, צו סרול האגער המצרי, האבן זיי געזאגט, אה, דאס איז דאך גוטע סחורה, לאמיר עס אויך אויסטרייען, און ווער האט עס נעבעך נישט אויסגעטרייט? ימח שמם וזכרם, יעדער וואס האט זיך גערופן דעמאלטס א רב, ימח שמם וזכרם, זיי זאלן אויסגעמעקט ווערן אזוי ווי די דור המבול. ס'זאל נישט בלייבן א זכר אז זיי זענען אמאל געווען דא, נישט זיי און נישט זייערע קינדער, נישט זייערע אייניקלעך, ווייל דאס האבן זיי געלאזט אז מען זאל טון מיט קינדערלעך וואס זענען געגאנגען אין חדר, ווייל ס'איז דא תקנות פון דער פשיעה בן גמלא, פשיעה בן גמלא האט געמאכט א תקנה מען זאל אריינשיקן אלע קינדער אין א בית זונות, מען זאל זיי מאלעסטן, רעיפן, און נישט לערנען מיט זיי גארנישט. שעים אן יו אלל. דער עולם מיינט איך בין אזוי צופרידן אז מען האט געמאכט אזא האום ראן, איך בין גארנישט אזוי צופרידן. ווייל פון דעם עובר תח הקמעיני קענסטו זעהן ווי באגראבן אונז זעמיר געווען, אונז זעמיר געווען אזוי אין דר'ערד אז ס'לאזט זיך גארנישט זאגן, אפילו די שונאים מיינער'ס קומען ארויף אויף די וואטסאפ'ס, איר זענט גערעכט, למעשה האט איר געמאכט א גוטן דזשאב, נאר וואס נאר אזוי און אזוי און אזוי, זאג איך זיי ווי איך האב א קאזין שלום ראזענבערג, יעדער איינער זאגט אים דיין קאזין האט גוט געטון, נאר נאר נאר נאר מען האט עס געדארפט אזוי טון, פרעגט ער יעדן איינעם זאג קענסט. האסט געלערנט אמאל חומש אין ויחי? ואני און איך יעקב, כאטש איך בין דיך מטריח מיט מיין קבורה אבער מיט דיין מאמע רחל האב איך נישט אזוי געטון, נאר ווי אזוי דען? פרעגט ער יעדן, נאר ווי אזוי דען? ווי אזוי האט מען עס געדארפט טון? און נאכדעם האט עס געהאט א בעסערן וועג? וויי אין די ווארלד דיד יו סיט קווייעט? שטייסט? שלום, שלום, זינג יעדן נאר ווי אזוי דען? אונז האבן געטראפן דא אויפן הר הזיתים א באבע, א דרימער באבע, טאמער איז דא משפחה דרימער און זיי ווילן וויסן, איך בין, אונז ברויך מיר נישט קיין געלט, דאס באצאלט רבי שלום די גאנצע געלט, אונז ברויך מיר פון קיינעם גארנישט, ער באצאלט די מצבה און איך בין עניוועי דא פאר די מקווה, און די שפעזן קאסט נישט. איז דא א משפחה דרימער? איך מיין אז איינע פון די דרימערס איז געווארן א מיידל, צו א מיידל געווארן א יונגל, איך געדענק שוין נישט פונקטליך.

אז ס'איז געווען אפאר קהילות. שוין פארפאלן. מען קען עס נאך האבן אבער איך האב שוין געקויפט אין צפת. למעשה איז די דרימערס איז געווען א גרויסע משפחה. איך געדענק הערשל דרימער געוואוינט אויף העיווארד סטריט. ס'איז מסתם די משפחה. און עפעס א קאזין, איינע פון הרב זכריה ברוינער'ס קינד אייניקלעך, האט געטראפן אז וויזשניץ האט געהאט דא א כולל און מיין זיידע איז געווען דער ראש הכולל משה צבי בן מנחם נחום נאך וועם מיין טאטע הייסט. ער איז געווען דא זעקס און צוואנציג יאר גבאי מיט ראש הכולל. און.

פון די צדקה, און דערווייל שטייט דארטן אז זי איז געווען די מאמע פונעם גאבד צדקה, פון ר' משה צבי בן מנחם נחום, עניוועי זייער אינטערעסאנט, און וואס איז געווען דער סוף אז איך בין געוואויר געווארן אז ס'איז גאר א מאמע, קוק איך מיך דארט אום אין בית החיים וואס דארט טוט זיך, ממש כ'האב געכאפט א שרעק, מיין ברודער הרב אנטשל האט אמאל געפרעגט. די חברה קדישא, ס'איז געווען א איד, ער האט געהייסן רבי נפתלי חיים, רבי נפתלי חיים איז געווען א זון פון אמרי נועם, און זיי האבן געוואוינט דא אין ארץ ישראל, און מ'זאגט אויף אים אפן רוח הקודש אזוי ווי בשעת השראת השכינה, ס'איז דא די באקאנטע מעשה פון ניסן באק, מ'האט געגעבן א בקשה ביי אים פאר א קראנק מיידל וואס איז משוגע געווארן, און מ'האט אבער געזאגט מ'זאל עס נישט עפענען ווייל די מינוט ווען מ'עפנט עס וועט עס נישט ארבעטן, און וואס האט מען געטראפן, און דארט איז געווען אויפגעשריבן ניסן באק, מ'האט אים געפרעגט וואס איז די סגולה?

און סשטייט ארויס זיין נאמען בן אמרי נועם, עניוועי איז בויעט מען יעצט איבער, כווארט שוין צוויי וואכן סאיז אזוי איך האב צוויי זאכן איך מוז האבן רעגן פאר די מקווה אבער ווען סרעגנט קען מען נישט איבער בויען סאו ביטווין די טו בין איך אין א דילעמע עניוועי סאיז געווען א וואך פון פיינע רעגן סהאט אבער נישט אנגעפילט צופיל אבער מען קען נישט ארבעטן ווייל אלעס איז צאמגעפאלן סאו האף איך מערטשעם די וואך אנצוהייבן און צו ענדיגן די מצבה כהאב שוין געמאכט א נוסח. אינטערעסאנט, אינטערעסאנט ווי מן השמים איז אזוי אז הונדערט יאר איז געווען איר מצבה, איך מיין איר מקום קבירה, באהאלטן פון אונז, און יעצט האט עס דער אייבערשטער מגלה געווען. און דער אמת איז, כ'האב נישט געוואלט דא נעמען, ווייל כ'האב מורא געהאט זיך צו שטעלן לעבן א זיידן וואס ער לעבט שוין נישט הונדערט יאר, איך בין זיכער מיט אלע מיינע גוטס, מיט אלע מצוות און מעשים טובים, קום איך נישט צו צו לקאסיר לויף א איד וואס איז געווען זעקס און צוואנציג יאר איז ער געווען דער גבאי פון דעם כולל און דער ראש הכולל.

איך קויף א קרקע לעבן אים און דער אל על ווען כ'על אהער קומען וועט מיך ברענגען צו פארן וועט ער פלאצן אונטערוועגנס, איך טוה נישט אזא זאך, א איד וואס האט אזוי געהארעוועט וועגן אמונת צדיקים און מ'זאל נישט רעדן אויף צדיקים און איך זאל מיך שטעלן לעבן אים, איי וואודענט דא איט. איז דער פון די חברה קדישא האט עס מיר געוואלט פארקויפן, זאגט ער כ'על דיר מאכן ד' אמות אוועק, זאג איך אים אויב אזוי גיי איך שוין ערגעץ אנדערש, כ'האב בכלל נישט ליב לעבן גרויסע צדיקים ווייל.

דעמאלטס איז זיכער נישט קיין צייט וואס מ'זאל גיין, עכ"פ, כ'האב זיי געזאגט ס'איז נישט פאר מיר, שטעלטס מיך ערגעץ אנדערש. דער ראזענבערג אן די הויזן און די גאטשעס האט זיך געטראפן א פלאץ לעבן איינע פון די חשובסטע אידן באמת כ'האב אים געקענט דער יענג איינע פון די חשובסטע אידן פון ווילימסבורג מקושר צום רעבן בלב ונפש א בעל צדקה א איד א צדיק מיין טאטע האט ביי אים איינגעשטאנען אין די נוירסינג האום אין ראטערגעץ אין פלעטבוש איז דאך אזא וואוילער איד געווען און געשטעלט אזא לעבן אים. זיין מאמען האט ער געברענגט יעצט אויף ארץ ישראל. זיין מאמע האט באקומען אט דא א פלאץ אין חלקת פון מונקאטש אויפן הר הזיתים. זי געברענגט יעצט אויף ארץ ישראל האט ער זי געברענגט. אוודאי זי קען נישט ליגן מיט אים אין איין בית החיים, ער איז דאך געשטארבן אן אונטערהויזן, זי קען נישט קוקן, מען טאר נישט קוקן אן אונטערהויזן. חברה קדישא האט אים געדארפט אנטון אפאר אונטערהויזן. אבער דאס איז אלץ חילול שבת. נו, ער האט מחלל געווען שבת און איך האב אים געבעטן. געגאנגען און ער האט געזאגט ניין ס'איז דא אן אנדערער וואס ער איז באלעבאס, אבער כ'האב געזאגט יענער האט אויך באצאלט א פרייז און די ווייב איז אין דריי חדשים דערויף באקומען קענסער און געשטארבן, איך ווייס נישט, זי פלאגט זיך נאך צו זי איז שוין אפגעשטארבן, דאס איז שוין נישט וויכטיג, דער שבת איז גרויס און ער איז הייליג אבער ער ברענט ווי א פייער, ער איז זיך נוהג קם ונוטר כנחש. מחלל זיין שבת? נישטא אזא זאך, שבת פארשווייגט עס נישט. יעצט סרול האגער דער פון ארץ ישראל סרול האגער ער מאכט יעצט חתונה אין לונדון די משפחה פון דעם חזר דעם לונדונער חזר האסט געדענקט ס'איז געווען איינער א חזר אדמו"ר איז דער רב בקיצור זיי פרייען זיך זייער ווייל זיי טענה'ן אז סרול האגער גייט טאנצן און מ'וועט לייגן אויף די חתונה בריוול שטייט ביידע נעמען און ס'וועט אים אויפהייבן אביסל רב חנא'ס זון. פארשטייסט? זיין גליק איז אז ער גייט טאנצן מיט סרול האגער אינאיינעם. דאס איז דער גליק. עניוועיס, אונז זעמיר גוט צוגעשטעלט. און דאס זעלבע וואס כ'האב אנגעהויבן, מען לאכט דעם אייבערשטן אין פנים און מען שפייט אים אין פנים. ער האט אונז געגעבן א תורה מען טאר נישט זנות, לעיזער בערלאנד מעג. יעצט איך פארשטיי לעיזער בערלאנד מעג ווייל ר' נחמן זיי האבן אים אריינגעזאגט לזנות און ר' נחמן האט געזאגט דארפסט נאר קומען צו מיין קבר. אבער וויאזוי מעג סרול האגער מיט אים טאנצן? דאס האב איך איתן. נעמט צו זנות מיט דאס איז עס. און עטס ווארטס נאך אז דער אייבערשטער זאל אונז אויסלייזן פון דעם גלות? נו נו, יו העוו א לאנג לאנג וועי. לאכן דעם אייבערשטן אין פנים. כ'געדענק נאך ווען מען האט געפרעדיגט די שיטה פון רבין האט מען זיך אויסגערעכנט אזוי, איך קען נישט גיין אויף די חתונה ווייל דארט גייט זיין א מחותן וואס ער איז א שוואגערס א ברודער וואס ער איז נישט אין די שיטה קלאר, און ממילא קען איך נישט גיין דארט און איך מוז מאכן א גאנצע מלחמה אין די משפחה. היינט איז זנות מותר לכתחלה. די זנות איז א דזשאוק. כ'ליין אויף די טמא'נע כלי ליין איך אז דער שידוך איז צוריק געגאנגען, דער זיבעצן יעריג זעכצן יעריג מיידל מיט אַכט און פֿופֿציק יעריגן אינגערמאן, כ'ווייס נישט וויפיל ער איז אלט, דרײַ און פֿופֿציק, אַכט און דרײַסיק, כ'ווייס נישט, כ'הער ס'איז צוריק געגאנגען. די מענטשן קאלן אפ, זעט אויס האבן עס אויך געליינט, אה זעסט ר' נחום ביסט גערעכט, טאר נישט קיינעם אריינלאזן אין שטוב, איך וויל מסביר זיין אן ענין דר'עולם זאל פארשטיין. דאס מענטשן פארשטייען נישט ס'איז אזוי, דו האסט א טאטן, דו האסט א מאמע, דו קאסט דיינע עלטערן, איך ווייס, הונדערט פופציג צוויי הונדערט טויזנט דאלער אז מען זאל אויפברענגען א קינד, ארייט ס'האט דיך נישט געקאסט, וועלפעיר האט באצאלט און אביסל האט באצאלט פוד סטעמפס, ווייסט מיין זיידע האט גענומען אן איידעם ר' מרדכי'לע נאדווערנער, מרדכי'לע נאדווערנער איז געווען אן איידעם ביי מיין זיידן קיין עין הרע, ווען ס'איז געקומען צום שידוך, איז נארמאל בעט מען דיך נדן, איך ווייס, ר' מרדכי נאדווערנער האט זיך אראפגעזעצט מיטן צוקונפטיגן שווער און ער האט געזאגט, וויל איך האבן א ליסטע וויפיל ס'האט געקאסט אויפצוברענגען דאס קינד ביז יעצט, וויפיל געלט ס'האט געקאסט. פרעגט ער, פארוואס דארפסטו דאס האבן? האט ער געזאגט, איך וויל דיר באצאלן יעדע פרוטה. פרעגט ער, פארוואס דארפסטו דאס טון? זאגט ער אז דער אייבישטער האט געזאגט מלכתחילה אז ער זאל חתונה האבן מילא דארף איך באצאלן וואס ס'האט געקאסט אויפצוברענגען דאס קינד אויך, יעצט אז מ'וועט נעמען א חשבון וויפיל קאסט אפ אויפצוכאווען א קינד, צוויי דריי הונדערט טויזענט דאלער, מ'רעדט שוין נישט פון די שלאפלאזע נעכט און פון די דאגות מיט אלעם, מ'רעדט פיזיקעל קעש, און איר זאלט עס וויסן אזוי, אז דער טאטע איז א פרעמדער איז א שטיף טאטע האט ער דאס מיידל תשעה און ניינציג כפרות אבי ס'זאל אים קאסטן נישט קיין געלט. וויל זיך דאך נישט קריגן מיט זיין ווייב, ער וויל נישט חתונה מאכן איר טאכטער, האט ער געקלערט, איינער האט אים געאפערט אפאר טאלער זאל עס גיין, אבער אפילו אן דאס אזא אן עכטע טאטע און א עכטע מאמע וויל איך ענק זאגן, איך וויל יעדן אויסלערנען א זאך וואס עטס זאלטס פארשטיין, טייערע קינדער ווען ס'קומט צו אפאר טאלער דיין טאטע זאל קענען מאכן אויף דיר, עט ער דיך פארקויפן פאר א זאק בארשט, דאס זאלסטו אייביג געדענקען, זאלסט נישט טראסטן נישט דיין טאטן און נישט דיין מאמען.

ער האט געהאט א טאכטער, זי האט נאכנישט קיין שידוך געטוהן, ער האט געוואלט א שידוך טוהן און ער האט פארלאנגט נדן און קיינער האט אים נישט געוואלט געבן דעם מין נדן, און די סוף איז געווען ר' נחמן איז געשטארבן און ער האט נישט דערלעבט צו זעהן די טאכטער חתונה צו האבן שפעטער. אזוי ווי עס איז שוין געווען א יתומה איז זי דאך שוין נישט געווען צופיל ווערט, האט שוין נישט געווען ווער ס'זאל געבן נדן, איז במילא האט מען זי חתונה געמאכט צו דעם מענטש וואס מ'האט זיך אנגעטראגן מיט צוויי יאר פריער וואס וואלט געקענט ווען געשעהן בחייו פונעם ר' נחמנ'ן, און האט חתונה געהאט מיט דעם ארעמערהייט. נישט געווען דער גרויסער רבי נחמן מער, ער איז שוין געווען א שוכן עפר, אך כ'האב פארגעסן ער איז קיינמאל נישט געשטארבן, ער גייט מיר ארויס פון איין צימער צום צווייטן, יא כ'האב, איך וויל נישט יעצט אין דעם אריינגיין, איך וויל ענק נאר זאגן, די גרעסטע רעבעס איז געווען דאס געלט, מיר האט דערציילט איינער וואס האט זיך משדך געווען מיט ר' מאטעלע'ן, כ'וועל נישט זאגן ווער, זאגט ער, אזא ציגאנער א חזיר, ער האט געהאלטן אין איין קאלן דעם מחותן. האט געזאגט מ'דארף אראפלייגן געלט, מ'דארף אראפלייגן, מ'דארף, מ'דארף שוין אראפלייגן, מ'דארף אהער, מ'דארף אהין. יענער איד האט זיך געמוטשעט פארן געלט, דא איז א אנגעפרעסענער מיליאנער, א ביליאנער, און ער איז געגאנגען האט זיך משוגע געמאכט. סאו לאמיר עפעס מאכן קלאר, געלט דרייט די וועלט. על שלושה דברים העולם עומד אויף געלט, געלט און נאכאמאל געלט. די אלע ירא שמים מיט פרומקייט, דאס וואס מ'פארקויפט רעביס מיט אלעם, דאס איז געווען נאכן געלט. אן געלט איז נישט דא גארנישט. נישט. און ממילא אז דיין טאטע קומט היים און זאגט כ'האב דיר געברענגט א שידוך, דארפסטו וויסן צו וואס האט דאס דיין טאטע געטון. יעצט לא מבעיה, איך רעד נישט, איך גיי אריין אין גמרא לשון, לא מבעיה, סאטמאר געמאכט א משוגעת מיט צוזאמשטעלן דריי מענטשן, דריי מיידלעך, דריי אינגלעך, דריי זכרים, דריי נקבות, עטס ווייסטס וואס קאמפלעינס איך באקום די גאנצע צייט? דאס קען זיך אמאל אפילו אויסארבעטן? זעצסט אראפ א אינגעל מיידל וועסט עס טון ווייל דיין שוועסטער דארף א שידוך טון? מיין דאס איז דאך אזא משוגעת, איך וויל ענק זאגן עטס ווייסטס ווער ס'האט עס געטון? ס'איז דא א מעשה אין מדרש איז דא א מעשה אז ס'איז געווען א מטרונית זי האט געפרעגט וואס טוט דער אייבישטער די גאנצע צייט? געשאפן די וועלט זעקס טאג זאגט זי פיין באט וואט איז הי דואינג נאו? נאר ער איז מזווג זיווגים. זאגט זי, הע, די מטרונית האט געזאגט דאס איז א חכמה, איך קען דאס אויך. קיצור, זי האט צוזאמגענומען טויזנט קנעכט און טויזנט דינסט, און זיי האבן זיי געזאגט גייטס וואוינטס ביינאכט, און נאכדעם האט מען זיך צוטיילט מיט די קינדער. ס'איז געווען א ביזנעס, אזוי ווי ס'איז געווען דא אויך א ביזנעס ביי דעם בערנארד בערגמאן, כאפן קינדער מיט צו פארקויפן, עניוועי, בקיצור. ביינאכט אנשטאטס יעדער זאל האבן סעקס איינער מיטן צווייטן, האבן זיי זיך צוהרגעט און צושלאגן, ער האט געוואלט צוגיין צו איר האט זי געגעבן מכות, און דאס זעלבע געווען די גאנצע נאכט, זעסט מיר זעען יא, דער אייבערשטער איז מזווג זיווגים, ער גיבט אריין דעם טעם מיטן חן אויך. נעמט מען דריי יונגלעך, דריי מיידלעך, זיי פאלן אריין אין א פול, און דו מוזט חתונה האבן מיט יענעם, ווייל יענער דיין ברודער האט חתונה געהאט מיט דעם, רחמנא ליצלן וואס גייט דא, באט איך רעד שוין נישט פון דעם. איך רעד שוין נאך ארגער, דיין טאטע קומט אהיים, דו ווייסט נישט וואס מ'האט אים געאפערט אין שול, מ'האט אים לכתחילה געזאגט דאס קינד איז א קראנקער בחור אדער דאס מיידל איז א קראנקע, ליסען, מאך א שידוך, מ'עט צאלן אפאר טאלער, עס איז זייער מיס, ווערי ווערי אגלי, און ממילא זאלסטו וויסן, דו ביסט בעיסיקלי אין געפאר, דיין טאטע, דיין עכטע, נישט קיין שטיף טאטע, מיט דיין מאמע, זענען דיך דא צו פארקויפן פאר א זאק בארשט אויב זיי קענען. זאל נאר זיין אביסל כבוד, אז יענער איז א שיינער איד, איינער טרעפט מיך דא אין ירושלים אין די גאס, זאגט ער מיר אזוי, דו האסט זייער א וואוילן בחור, איך וויל מיך משדך זיין מיט דיר, כ'האב אבער א פראבלעם, ווייסט דאך דיין נאמען, אויב דו וועסט זאגן, וועל איך זאגן הער אויס כ'האב אים גענומען ווייל ער האט צוגעזאגט ער מאכט צו דעם האטליין, ס'צומאכן אפאר וואכן, און נו מוזטו טון וואס דו'סט וועלן, קען איך דאך דיר נישט שאפן, זאג איך אים ר' איד, איך וויל דיר מסביר זיין א נקודה, דו זאלסט מיך קלאר פארשטיין, וואס ביי דיר איז א עוולה איז ביי מיר די הייליגסטע, און וואס ביי דיר איז דאס הייליגסטע איז ביי מיר ליגנט מיט שקר מיט בלאף. דער וואס ס'וויל זיך מיט מיר משדך זיין מוז זיין שטאלץ אז זיין מחותן האט אויפגעברענגט אזא מין עבודת הקודש מיט אזא מלחמה, און טאמער דארף מען אנהייבן מיט געדרייטע זאכן, האלט איך אז איך דארף מיך מיט דיר אויך נישט משדך זיין, נישט ווייל די גאס, נאר איך מיט דיר זעמיר נישט אין איין אויף איין וועיוולענגט. ס'הייסט דא טוט מען דאס אז יענער זאל זען און יענער און יענער און יענער, איטס סאו אגלי. יעצט, דאס איז ווען דו האסט א עכטן טאטן און א עכטע מאמען, ווען דו האסט קינדער פון איין טאטע און מאמע. טאמער הייבט זיך אן א נייע זאך אז ס'איז דא א שטיף טאטע אינוואלווד, זאלסטו וויסן, ער וויל דיך פטור ווערן, קודם כל דו קאסט אים געלט, יעדן טאג וואס דו זיצסט דארטן קאסטו אים געלט, און נאכדעם דארף מען חתונה מאכן קאסט היינט א פופציגער, מיטן בעסטן אופן, דאס איז שוין מיט אלע ביליגע שמאטעס, קענסט אראפרעכענען צען טויזנט דאלער, באט. פערציגער עס קאסט סאו הי דאזענט קעיר פאר יו. ער האט חתונה געהאט ווייל ער איז געווען א גרוש האט ער גענומען דיין מאמען אדער פארקערט אז זי איז געווען א גרושה האט זי גענומען דיין טאטען און דו ביסט געווען געבוירן אוטסייד ממילא האט ער מיט דיר גארנישט ס'בלייבט נישט קיין זכר פון איר צו דעם שטיף טאטען אדער פון אים צו די שטיף מאמע דעי דאנט איווען קעיר ענימאר איטס אלל פארשטייסט כ'האב געמוזט חתונה האבן און די פרוי האט מיטגעשלעפט א בעיבי האב איך אים געמוזט אויפהאדעווען די בעיבי באט העי. איף איי קען געט הער אוט אר קען געט הים אוט גיי און דריי ארויס. זייער אסאך מאל טוישן זיי זיך אפילו דעם נאמען צוריק אויפן ערשטן טאטנס נאמען. ס'איז נישט וויכטיג. דער עיקר וואס איך וויל ארויסברענגען. טאמער ביסטו אין אזא שיף. דו האסט צו טון מיט א שטיף טאטן אדער א שטיף מאמען זאלסטו זייער וואטשן וואס דו טוסט. און דא איז געשען א טיפיקל אזא עקזעמפל. אז דער שטיף טאטע האט אזא געפיל פאר די מיידל. פונקט אזא געפיל. ווי א איד וואס ער איז ניינציג, ער האלט שוין נישט ביי נעמען א סעווענטין יער אולד, געגאנגען זי פארקויפט פאר א נזיד עדשים, אזוי ווי עשו, עשו האט פארקויפט די בכורה פאר א נזיד עדשים, און מען נעמט אזא מיידל מען לייגט זי אריין אין אזא משוגעים הויז מיט אזא משוגענעם מיט א שלעכטע היסטערי, ווייל ער קען זאגן צוויי טויזענט דרשות, איך וויל דיר עפעס זאגן אז דאס געב מיך נישט ארויס, די אלע יארן וואס איך זאג שיעורים האב איך אויך שוין געזאגט צוויי טויזנט דרשות. כ'האב נאך געזאגט דרשות פאר כ'האב געהאט א הארץ נאך צו פארן אויף אוקריינע און אויפטון פאר אידישקייט אז אידישע טעכטער זאלן וועלן גיין אין מקווה. איך האב געזאגט דרשות אין די טויזנטער. און וואס מאכט עס מיך צו זיין א בעסערע מענטש? כ'מיין גארנישט. קענסט זאגן א דרשה. ס'איז דא דרשה זאגערס, ס'איז דא רבנים, ס'איז דא זינגערס, ס'איז דא בדחנים. דאס וויל איך עטס זאלטס וויסן. שוד בי ווערי קערפול, מען טאר קיינעם נישט אריין נעמען אין שטוב, ווייל ווען ס'כאפט זיך אזא מין זאך אריין, ס'איז דא לאוו, ליבע, אה ווען די מימע, די לילית הרשעה האט זיך אריין געכאפט, יו דאנט קליימב אוט אוו איט. יעצט די מיידל, אויסער דעם וואס זי האט א מיינוס אז די מאמע איז געווען א זונה, און זי האט אנדערע מיינוסן און מיינוסן און מיינוסן און מיינוסן, האט זי נאך א מיינוס יעצט, אז זי איז געווען א כלה און זי האט צובראכן א שידוך. דאס איז א חרם, מען הייבט אויף א צעטל, ס'איז א קנין. און זי איז א אפגעלאזטע שידוך, דאס איז א מוראדיגע פראבלעם, יא מ'עט קומען מיט א צעטל, מ'האט מוחל געווען, מ'האט געשטיפט א מחילה, עס איז גארנישט, ס'איז פערטיג, פארוואס האט עס אויסגעפעלט? אז ער האט געטון א גרויסע מצוה, האט ער אריינגענומען א גאסט אין שטוב, האסט געוואוסט ער איז א גרוש? האסט געוואוסט דו האסט אינדערהיים א סוויט סיקסטין, א מיידעלע וואס איז סוויט סיקסטין, די שענסטע און די מאוסט בלאסעם יערס וואס זי האט איז די סיקסטינט יער, און נאך דעם אלעם האסטו אריינגעברענגט א אלטן פעגעט וואס ער איז א גרוש מיט קינדער. ער האט זיך צושלאגן מיטן ווייב, איך זאג אייביג אז ס'דא א גט, מענטשן רחמנא לצלן, ס'דא א גט, ס'איז פארט אוו לייף, דייאינג איז פארט אוו ליווינג, באט יו העוו טו נאו האו טו געט אוט אוו איט, אז דו גייסט ארויס ווי א חיה, ביסטו א חיה, נישט יעדער פארטראגט זיך מיט יעדן, וועל די סורקעמסטענסעס דאזענט מין עניטינג, באט יו סטיל העוו טו בי א יומען ביאינג עבאוט איט, סא דאס איז געווען א ביטערע מוסר השכל, נאר ס'דא זיי האבן עס געהערט, און מענטשן קאלן שוין אויף דעם ארויף. אוי ווי גערעכט דו ביסט, אוי טאר מען נישט האבן צו טון אריין ברענגען קיינעם אין הויז, אוי ביסטו גערעכט, נו הער אויס, ביג דיל איך בין גערעכט, כ'האב עפעס דערפון? גארנישט, טוט מיר נאר וויי די צער פון אידישע קינדער. כ'האב אויך געוואלט זאגן, אזוי ווי איך זאג מ'טאר נישט טראסטן דעם טאטן, ער וויל דיך פארקויפן פאר א זאק בארשט, בפרט נאך אויב ס'איז א שטיף טאטע, און בפרט נאך אז ס'איז דא שלום בית פראבלעמס, האב איך אים געוואלט זאגן נאך א וויכטיגע זאך, עטס ווייסטס איך קען דיך זאגן וואס איך וויל, בסך הכל בין איך דאך שוין אין חרם, צוויי מאל קען מען נישט לייגן אין חרם ווייל אין איסור חל על איסור, ס'איז א איסור מוסיף, א איסור כולל, איך לערן נישט אין כולל, איך בין נישט מוסיף, איז במילא האטס א פראבלעם, ווייל איך גיי זאגן דעם אמת, יעצט הערט אויס, איך האלט אז יעדע מיידל זעהט טאמער זי האט חתונה, ס'ברענגט איר אפ אפאר קינדער, ארבעטן קען זי נישט, ווייל צו ארבעטן, אויפציען קינדער קען מען נישט, דער מאן איז א שייגעץ א רשע, ער וויל נישט געבן קיין געלט, פארעכנט זיך נישט מיט גארנישט, האב איך א נייעם פאטענט, איך האלט ווען א בחור גייט זעהן א מיידל, אדער א מיידל גייט זעהן א בחור, האועווער איטס די סעטאפ איז, מוז ער זיי געבן א צעטל אז די דאקטער מעג ארויסגעבן דיין מעדיקל היסטערי, צוואנציג דרייסיג פערצענט מענטשן קאלטבליטיג מאכן זיי חתונה קינדער און זיי זאגן גארנישט און נאכדעם ווייזט זיך אויס ער האט דזשובענייל דייביטיס, ער האט דאס, ער האט יענץ, און א מיידל מוז זיך מיט דעם פלאגן א גאנץ לעבן, און דאס גייט זיך ענדיגן, א מעדיקל היסטערי, יעצט דו קענסט נישט ליינען, דו ביסט נישט קיין דאקטער. אזוי ווי ס'איז דא די דור ישרים, די זעלבע דארף מען האבן א מעדיקל היסטערי, דער בחור זאל סיינען א צעטל פארן מיידל אז זי מעג געבן פאר איר דאקטער זאל ארויסנעמען זיין מעדיקל רעקארדס, כ'האב עס געהאט עטליכע מאל, כ'האב געהייסן מ'זאל עס טון, ענד געס וואט, ס'איז טאקע צוריק געקומען אז איינמאל איז געווען די מיידל איז. שידוך בארד וואלט נישט געקענט א שידוך טוהן, איינמאל איז געווען די יונגל געווען די פראבלעם, און דעט העז טו בי דאן. מ'מוז זיך היטן היטן היטן, לאמיר דיר עפעס זאגן, ווען א מענטש גייט מיטן ווייב אין בעט טוט ער זיך אויס נאקעט, רייט? ער שעמט זיך פאר גארנישט, אין פאבליק טוט ער עס נישט טוהן, די זעלבע אויך דער מחותן איז אזוי לאנג א מחותן ביז ווי לאנג די קינדער האבן נישט חתונה געהאט, די מינוט זיי האבן חתונה געהאט טוט ער זיך אויס נאקעט און ער זאגט כ'האב דיך אין באד, כ'האב דיך אריינגעפייפט, און אז ס'געפעלט דיר נישט גיי ווייטער און די קענסט דאך שוין גארנישט טוהן. איינער זאגט איך האלט נישט ביים באצאלן און דאס וואס כ'האב צוגעזאגט האלט איך נישט ביים געבן און איך האב נישט צוגעזאגט דער שדכן האט צוגעזאגט איז א ביזנעס ווי יעדע ביזנעס דאונט טראסט עניבאדי און איך היט מיך דאך ערשט וואס כ'מיין וואס וויל זיך מיך שעמען וואס וועט ער יעצט טון וועט אפלאזן דעם שידוך וועט זיך גט'ן וועט דאך זיין טאכטער זיין פונקט אזוי א גרושה וועגן דעם זאג איך נאכאמאל און איך ווארן יעדן.
דו ביסט א מיידל? הער וואס איך האב דיר צו זאגן. פאר דו האסט נאך געזעהן דעם בחור איז נישט כדאי עס צו טוהן ווייל קען זיין ער האט א קרומע נאז דעט יו דאונט לייק. האסט אים געזעהן איינמאל, האסט אים געזעהן צוויי מאל, זאג אים יעצט איז די צייט, איי וואנט טו טשעק יו אוט מעדיקלי. און איינמאל אז דו טוסט דאס, דאונט טראסט יור פאדער, דיין טאטע איז א לאו לייף, דיין טאטע וויל דיך פטר'ן, ס'קען באשטיין ס'זאל אים נישט קאסטן קיין געלט, און דו ווייסט נישט צו יענע צד האט נישט צוגעזאגט אפאר טאלער עקסטער אין די זייט, און האט צוגעזאגט עפעס פארן שדכן, ענד לעטס סטארט ליווינג א לייף אן אוער אוין. מען גייט זעהן א דזשאב, וועסטו זעהן צו ס'געפעלט דיר די ענווייראמענט, צו די ווארקינג קאנדישאנס געפעלט דיר, צו אלעס געפעלט דיר, די זעלבע דארף זיין א שידוך, ס'מוז דיר געפעלן, אויב נישט וועסטו מאכן דריי פיר קינדער, נאכדעם וועט דיך די מאן איבערלאזן, אדער וועט ארומלויפן מיט אנדערע אויך, און ממילא וועסטו נישט האבן ווער ס'וועט דיר געבן פרנסה, וועסטו מוזן ווערן א זונה און א פראסטיטוט, און דעמאלטס וועט דיין טאטע זאל דיר נישט קענען העלפן, ווייל אדער האט ער נישט אדער וויל ער. נישט. כ'האב אויך געוואלט זאגן אז דער בחור זאל פרעגן דעם מיידל און די מיידל זאל פרעגן דעם בחור צו זענען געווען אמאל מאלעסטעד צו מ'האט זיי גערעיפט צו זיי קומען נישט מיט אזא שווערן בעגידזש ווייל טאמער יא איז עס א מעקח טעות די גמרא זאגט ווען איין דד איז גרעסער ווי די צווייטע איז עס זייער נישט איינגענעם מען זאל זיך שפילן דערמיט אז דאס הייסט א מום שטעל דיר פאר וואס א מום איז אז זי איז געווען גערעיפט און נאכדעם דארף מען נאך א זאך פרעגן די מיידל זאל פרעגן. פון הייליגן ראפשיצער רב איז דא א ווארט. געזאגט אז קיינער קען נישט וויסן צי א מענטש איז א ירא שמים, נאר צוויי, דאס ווייב, דער אייבערשטער און דאס ווייב, איז דארף דארף מען פרעגן איינער דעם אנדערן צי זיי זענען יראי שמים, צי זיי האלטן אין אויפשטעלן א אידיש דור, צי זיי האלטן ווי מען זאגט ביי הוילע תאוה. מיר האט דערציילט איינער, ער איז אביסל יונגער פון מיר אבער איז מיין דזשענערעישן, ער גייט זען די מיידל, פרעגט ער איר, זאג מיר דעם אמת, וואס, וואט דו יו עקספעקט אוט אוו לייף? זאגט זי, או, איי וואנט טו בי א קאנטרי גירל, איך וויל פארן אויף קאנטרי ראודס מיט דיר. האט ער שוין געזען ס'טויג נישט, און ער האט גארנישט געטון דעם שידוך. שפעטער, דער וואס איז מיט איר נעבעך אריינגעפאלן, האט אפגעקרענקט מיט איר א גאנץ לעבן, איז זי געווען צעדרייט און ער האט נישט געקענט דורכקומען מיט איר. כ'האב אמאל אנגעזאגט א בחור אז ער גייט זען א מיידל, זאל ער רעדן תכלית, פרעגן אלל אבאוט הערסעלף און פעמילי און עווריטינג, און די מיידל, זעצט זיך אראפ און זי פרעגט אים א שאלה צי ס'איז בעסער צו באקן א שיעור חלה מ'זאל מחויב זיין מיט א ברכה צי ס' און ממילא דארף מען דאך עס אויסנוצן ביז די נעקסטע וואך און טאמער האט מען נישט א גרויסע פאמיליע וואס זאל מען טון צי ס'איז בעסער מ'זאל באקן איינמאל אין צוויי דריי וואכן א שיעור און ממילא האט מען נישט קיין פראבלעם אויף אוועק צו ווארפן ברויט. בקיצור דער יונגערמאן דערציילט מיר דאס אזוי מיט התפעלות זאג איך ברוך, כ'וועל דיר זאגן איך האלט זי איז א משוגענע. אזא שאלה זאל זי פרעגן אדער איר טאטן אדער א רב, ווי קומט צו דיר דאס צו פרעגן? שפעטער ווען ער האט חתונה געהאט זאגט ער יא זי איז טאקע משוגע, יא יעדע זאך האט זיך אנגעהויבן מיט די משוגענע זאך, יא רעדט'ס ענק דורך קינדערלעך ענד דאונט הייד עניטינג ביקאוז נקבות פעלט נישט און זכרים פעלט נישט באט איט העז טו בי א מעטש, שטעל דיר פאר ווען דו ביסט א סייז טוועלף שוך און דו טוסט אן א פיפטין שוך.

מען נעמט קינדער, זיי האבן א ריינע מח, און זיי טארן נישט וויסן אינגאנצן פון די אלע שטותים, און מען גייט זיי סאליסיטן ביינאכט אין די גאס, צוקומען צו פרעמדע מענטשן, און מען הייבט אן מיט אהער מיט אהין, נאכדעם איז אזוי, ווען דער מענטש איז אן אמעריקאנער חזיר, זאגט ער פאר דעם אינגעלע, קינד, ווילסט האבן פינף דאלער? זאגט דאס אינגעלע, זיכער, און ער נעמט אים אין א זייט, און ער טוט מיט אים וואס מען טאר נישט. איצט שיקט מען ארויס יונגלעך סאליסיטן. נאר וואס? זעט אויס דער אייבערשטער האלט שוין ביים ברענגען משיח'ן, און די רשעי הדור ווילן נישט, ווילן זיי קאליע מאכן משיח זאל נישט קענען קומען. דעטס אלל איטס העפענינג. כ'האב אמאל געזאגט דאס ציונות איז א קליפה, אן עבודה זרה. וואס די עבודה זרה האט געמיינט האמיר זיך אלע טועה געווען. אונז האמיר געמיינט אז זיי האבן געוואלט אז מען זאל זאגן אז ס'איז אתחלתא דגאולה מיט אלעם. אך! בכלל נישט. ווייסט וואס ציונות האט געוואלט? ציונות האט געוואלט מאכן א פירוד אין כלל ישראל. דאס אלעס. איינמאל ס'איז דא א פירוד, איז נישט דא ווייטער וואס צו טראכטן. ס'האט געמאכט א פירוד. מ'רעדט נישט פון שומרי שבת און נישט שומרי שבת. מ'רעדט פון שומרי שבת. און ס'האט ליידער מצליח געווען. די זעלבע דא אויכעט. אונז האמיר געמיינט אז דער אינטערנעט איז געמאכט אראפצופירן יונגעלייט מיט בעלי בתים פון וועג א נעכטיגן טאג. ס'איז געמאכט אויסצורייסן די קינדער'ס דביקות השם. די קינדער, די רואיגקייט פונעם מח, מען זאל קענען לערנען און דאווענען און אינזין האבן דעם אייבערשטן, ס'איז אן אנדערע מלחמה אינגאנצן, אינגאנצן אן אנדערע מלחמה. יעצט אין מודיעין עילית האט מען איינגעזעצט יעצט א דרײַ און צוואַנציק יערידיגן בחור וואס איז ארומגעגאנגען נעבעך אפ'הרג'ענען קינדער, ער האט א דרײַצן יעריג מיידל גערעיפט און נאך א מיידל און נאך א מיידל, און די משטרה בעט אז יעדער ווער ס'האט עפעס אויף אים זאל קומען, ווייל טאמער וועט מען קומען וועלן זיי נעמען די שטרענגסטע מיטלען. און מען בעט יעדער זאל קומען פאר אויב מען האט גערעיפט איינעם יעצט, אינטערעסאנט אז ער האט געהאט שכל, אז ווען מען האט אים אריינגעפירט אין קאורט האט ער זיך צוגעדעקט מיטן סוועטער מען זאל נישט זען דעם קאפ, סתם די אלע חברה האבן שכל, קיין בהמות זעה איך זענען זיי נישט, כ'האב געזאגט ווען אונז זאלמער זיין אזוי קלוג ווי זיי וואלטן מיר אויסגעזען אנדערש ווי זיי, יעצט ס'איז דא איינער וואס האט געמאכט געשטעלט א פיקטשער פון איינעם וואס ער הייסט חנוך גרשון סילווער, ער הייסט אז ער איז א משולח צו נעמען צדקה.

די עלטערן זענען גראד געגאנגען, זיי האבן געזען מ'האט געטאטשט זייער קינד, זענען זיי גראד געגאנגען צו די פאליס, און מ'האט אים ברוך השם אויפגעפיקט. ס'דא בחדרי חרדים מ'האט א קעפל פאר די אלע: וביערת הרע מקרבך, און נאכדעם דערציילט ער אלץ די מעשה וואס איז געווען. בקיצור, ער האט דריי מיידלעך נעבעך אין זיין שטאט אין ביתר עילית נעבעך געהארגעט. געהארגעט איך מיין גערעיפט און זיי זענען פינישט פאר לייף, נעבעך אין איין אין א חדר המדרגות, יעצט ער איז פֿיר און צוואַנציק יאר אלט און איז א פארהייראטער מענטש, שטעל דיר פאר ער האט דאך א ווייב אינדערהיים רחמנא לצלן, און ס'איז יעצט געוואויר געווארן אז ס'איז דא נאך און נאך און די פאליס זוכט נאך, ס'טוט זיך. ס'איז לעבעדיג. יעצט איז דא אזא זאך וואס דאס הייסט סקופינג, מען נעמט דיין טעלעפאון מיט דיין עריע קאוד, כמעט די זעלבע ווי דיין נאמבער, און מען קאלט דיך אריין, מיינסטו ס'איז עפעס א חבר דיינער, און נאכדעם ווערט מען געוואויר פון דיר אסאך פרייוועט אינפארמעישאן, סאו מען דארף זייער וואטשען מען זאל נישט רעדן גארנישט אויפן טעלעפאון. דער עולם זאל אויכעט האבן א מוסר השכל וויאזוי ס'הייבט זיך אן אז מען גייט צו חברים און מען סליפט אווער און נאכדעם מאכט מען זנות, וויל איך זאלטס אויסהערן דא אן אינטערוויו וואס כ'האב ארויף.

ענד איים שור דער איז לאטס אוו דזשוס ליווינג אין לעפראק סיטי און יו סעי סאמאן עלס קאמפלעינד? יא סאמאן עלס קאמפלעינד ענד זיי סעד זיי סעד אוי יור דזשואיש וועל יו קען ליוו סאמווער עלס זיי ווער נאט קעיטערינג טא פאר ספעסיפיקלי רעלידזשעס דזשוס ענד סאו הי סטארטעד א לאוסוט איי דאנט נאו האו איט ענדעד אפ.

כ'האב אויך דעם פראבלעם, מ'קען נישט ארויסגיין, ס'איז זייער, אסאך מאל ווען איך זעה ס'איז א עלעקטראניק דאר, אפילו די שול איז צוויי דריי גאסן אוועק, איינמאל בין איך בין איך ארויסגעשפרינגען פון א פענסטער, ס'איז גראד געקומען די פאליס סעקיוריטי, ווייל ס'איז געווען אויף א גראונד פלאר, אדער איך גיי נישט דאווענען, איך געב מיך א זעץ אריין, יעצט בין איך אין אנדער ארעסט פאר טווענטי סיקס האורס אין שבת קודש. די בעסטע שבתים וואס כ'האב געהאט נאך זיך געקענט אויסוויינען פארן באשעפער און זיך אויסרעדן מיט אים אויף אידיש און אויף ענגליש, א מחיה געווען! מ'דארף נישט אנקוקן דעם וועלטפער דעם משוגענעם אין פנים צו דעם יצחק שטערן, א מחיה געווען! עני וועי, כ'וויל ענק זאגן קיינער זאל נישט ארייננעמען קיינעם אויף שבת, דאווענען מיט מנין איז. א געוואלטיגע מצוה, און רעיפן א קינד איז די גרעסטע עבירה וואס איז דא, סיי א יונגל און סיי א מיידל. יעצט כ'האב געהאט גערעדט פריער וועגן דעם ענין פון די זונות, די אידישע פרויען וואס זיי מוזן ליידער ווערן זונות ווייל זיי האבן נישט ווער ס'זאל נעמען קער פון זיי, ס'איז א מורא'דיגע א מורא'דיגע פראבלעם, האב איך געוואלט זאגן אז פרויען. זאגן אז ס'איז דא נאך א גרויסע פראבלעם אויכעט, זיי ארבעטן אויף א פלאץ און לאמיר זאגן זיי ווערן א גרושה, שיקט מען זיי דאך גראד ווייטער, און פאר וואטעווער ריזען צו די אדער ווייל זיי ווילן נישט האבן מיט א גרושה צו טון אדער סתם אזוי ווייל זיי ווילן זיך אננעמען פארן מאן און אזוי ווייטער, איז למעשה איז דא דא אין צייטונג אויכעט, זיי זאגן אונז וויל מיר נישט שטיל שווייגן, אונז וויל מיר ארויס קומען רופן ווי אר סעקאנד קלעס סיטיזענס און ווי האוו טו ווארק אווער וועי אפ, לאמיר נישט זעצן אונזערע קינדער אין דזשעפערדי. און למעשה זענען געגאנגען צום צייטונג און זיי האבן פארציילט ס'איז דא עטליכע פעלער וואס מ'האט זיי ארויסגעשטעלט פון די ארבעט און זיי האבן נישט פאר די קינדער צו געבן צו עסן, בפרט נאך אין ארץ ישראל, ס'איז נישט דא אזוי די וועלפעיר סיסטעם ווי ביי אונז, איז בקיצור ס'איז געווארן לעבעדיג, אבי ברוך השם די פרויען האבן שוין א שכל צו רעדן, איז ביי די גוים האלט מען נאך אין איין איינזעצן, מ'האט יעצט איינגעזעצט א גלח, ער איז אלט צוויי און צוואַנציק יאר, ער האט געהאט סעקס מיט א מיידל פון פֿערצן און זי איז געווארן פרעגנענט.

ביי די ועד הצלה וואס מען האט געראטעוועט אידן פון יוראפ ביי די מלחמה האט אויך געארבעט איינער א קריזמעטיק ארבייטער אונז ווייס מיר ווער דאס איז א קריזמעטיק ארבייטער יערופ דא דארטן ווי ס'איז דא די קארנער ביי די הייוועי איז געווען די בית מדרש אגודת ישראל איז געווען דארטן און דארט איז געווען די ועד הצלה איז דא מענטשן זענען יעצט ארויסגעקומען מיט בוקס און זיי זאגן עדות אז דער חזר דער קריזמעטיק ארבייטער אונז האמיר געמיינט אז ער ראטעוועט אידן, דערווייל האט ער דא נעבעך אויסגענוצט די קינדער און געטוהן מיט זיי כל דבר אסור, כל מיני זנות. אזא פנים טראגן מיר. ס'איז דא איינער רבי שמעון ראסל, ער זאגט אז ס'איז שוין טיים איז אפ און ס'איז טיים טו וועיק אפ, אז מ'זאל נישט לאזן מ'זאל אביוזן די קינדער, ס'איז א יוטוב, זייער א שיינער יוטוב, איז אויכעט א טערעפיסט, און ס'איז צוויי שעה, אונז האמיר דאך נישט די טמא'נע כלי, איז בקיצור, איז וויל איך ענק זאגן אז איך האף עס ארויפצולייגן, כ'האב עס שוין אויף א קעסטל. איך האלט ס'איז מורא'דיג וויכטיג וויאזוי שיין ער צערלייגט יעדע זאך, איטס אנבעליוועבל די טיטשינגס, איטס אנבעליוועבל די סייקאלעדזשיסטס און די סייקייעטריסטס, כ'האב ארויפגעלייגט פון צוויי פרויען סייקאלעדזשיסטס, איר ווייסט וויפיל קאלס איך באקום? א דאלער פאר יעדן קאל וואס איך באקום וואלט איך געווען אן עושר, און איטס אנבעליוועבל פיפל אר איגער ענד ווילינג טו ליסן, און זיי האבן קיינמאל נישט געוויסט פון דעם, ס'איז אויך דא אין ככר השבת א שיינעם ארטיקל וועגן שיכור, דאס וואס איך האלט אין איין רעדן. יעדער שבת ווערט א גיהנום, מ'קומט אהיים פון שול מען שיכור'ט זיך אן, מען טרינקט די משקה אזוי ווי רופט עס יענער שיוואס ריגל רופט ער עס חוות דעת ער קען נישט ליינען שיוואס ער ליינט עס חוות נאר ס'איז חוות ס'איז זיך זיין חוות דעת ס'געט אים אריין דעת. שרייבט מען אז ס'איז דא מענטשן אין די יארן צוואנציג פינף און צוואנציג זיי קומען אהיים די הויז איז א חורבן. פארוואס? מען שיקערט זיך אן, דער שבת איז נישט קיין שבת, מען זינגט שוין נישט קיין זמירות, מען איז שוין נישט הונגעריג, די ווייב האט אומזינסט געקאכט און געבאקן, און נאכדעם איז נאך דא די ארגסטע פון אלעם, מען כאפט און מען געבט שלעק אויך, מען שלאגט די ווייב אויך, די ווייב וויל אים בארואיגן און כאפט זי א פראסק אין פנים, רבותי סטאפ דרינקינג, אין א הויז טאר נישט זיין מער ווי גרעיפ. דזשוס, דעטס איט. ס'איז א שאלה צו מ'קען מאכן א ברכה צו ס'איז יין ראוי לנסך על גבי המזבח, ווען דו ביסט שיכור ביסטו זיכער נישט ראוי לנסך. יעצט אמאל פלעג איך מיך רעגן יעדעס מאל מ'נישט געוואלט קומען פאראויס, ס'פלעגט מיך מורא'דיג הארן ווייל קינדערלעך זענען אין דזשעפערדי, היינט האב איך הנאה וויפיל מער קינדער מ'וועט רעיפן, ביי יעדן איינעם זאג איך אך ברוך השם נאך א קינד גערעיפט, ווייל דער וואס האט גערעיפט דא די קינדער אין ביתר עלית,

און ברוך השם איי כן יאבדו כל אויביך השם זאל אנרעיפן די אלע אידישע מיידלעך, ווי אזוי לאנג די טאטעס וועלן פארשטיין אז ס'איז נישט דא קיין רבנים און ס'איז נישט דא קיין שידוכים, די אלע מעדזשיק ווערטער זענען געפייגערט, נעם נאר דיין ס'קינד דו קאנסטראקטיוו און דאונט גיוו א פלייאינג הוט אבאוט עניבאדי. ביקאוז דו פארסט נישט גוט עניוועי, יעדעס מאל איינער קאלט מיך אפ, ער וויל אבער נישט גיין צו די פאליס זאג איך אים, ס'בעסער אז דו גייסט, ווייל דעמאלטס איז דא א פאנד פאר דעם, ס'איז דא א ספעשל פאנד, די עי'ס אפיס וועט דיר געבן העלפ, און טאמער נישט האסטו נישט קיין העלפ, דו האסט געלט צו באצאלן א רעיפ, העע דעטס וואט יו טינק, א רעיפ קאסט הונדערט טויזענט דאלער אויפן ביליגסטן אופן, מיט די גרעסטע סייקיאטריסט סייקאלעדזשיסט מיט אלע אפוינטמענטס מיט אלעם, און ס'איז נאר אינגאנצן פערציג אדער פופציג פראצענט. זיי זאגן ס'איז שוין היינט אביסל מער, ס'איז זעכציג פראצענט, אבער ס'איז גארנישט, ס'איז א דזשאוק די גאנצע זאך, דער מענטש וואס איז יעצט סטאק מיט אזא פרוי, אדער די פרוי וואס איז יעצט סטאק מיט אזא מענטש וואס מ'האט איר גערעיפט, דער וועט נישט ארויסקריכן פון דעם, כל באיה לא ישובון, טראסט מי, ס'איז נאך היינט דא מענטשן וואס די קול מחאה זענען געווען גערעיפט ווען זיי זענען געווען אלט צען יאר, ס'איז שוין היינט אלט זעכציג זיבעציג, דעי דזשאסט דידנט געט אווער איט, ס'איז דא פרויען וואס זיי זאגן מיר די זעלבע, באט דאונט. טינק אז דו ביסט א חכם. האלט אזוי אט אשר אמר מר אשר וועג. טאר נישט גיין צו פאליס די רבנים מ'עט געוואויר ווערן פאר א גוט יאר מעט עניוועי געוואויר ווערן אויב יענער וועט ארום גיין רעיפן נאך פינף מענטשן און נאכדעם וועט זיין נאמען ארויסקומען וועט דיין נאמען אויך ארויס קומען און ווייל האסטו נישט קאאפערעיטעט מיט די פאליס און דו האסט געלאזט א רוצח זאל זיך דרייען אין גאס די האנט ענק. טוט עס מיר נישט מער וויי. האהאהא. היינט לאך איך פון ענק. ס'טוט מיר וויי ווייל איך בין א איד און ס'טוט מיר וויי ווייל מ'וואלט עס געקענט מונע זיין. זיי דערציילן מיכאל בער ווייסמאנדל נאך די מלחמה האט ער געכאפט א נערוון בראך, אן אמת'ענעם נערוון בראך. ער איז געווען טויט קראנק משוגע. האט מען אים געפרעגט רבי וואס איז געשעהן? יעדער האט פארלוירן ווייבער מיט קינדער. זאגט ער ער איז געוועזן א ליסטע געהאט עפעס פינף און צוואנציג. צו דרייסיג טויזענט מענטשען וואס ער האט געקענט ראטעווען פאר אפאר טויזענט דאלער דורך די טשעכישע גרעניץ און די דיעל איז דורך געפאלן זאגט ער איך האב עס געהאט אין די הענט און איך האב עס פארלוירן דאס זענען ערליכע אידן ערליכע אידן ווייסן אז זיי האבן געקענט עפעס טוהן פאר אידישקייט און סאיז ארויס געפאלן פון די הענט איז עס אביסל זייער שולד אויכעט אזוי פילן זיי על כל פנים ניין סאיז געווען א גזירה מן השמים אבער איך זאג סתם דעס זאלט עטס אייביג געדענקען זאך וואס מהאט אין די הענט מהאט גערעיפט דיינס א קינד א זון אדער א טאכטער. דאקטאר, נעם עס נישט ארויס. געהאט אין דיינע הענט דעם כח איינצוזעצן א חזיר וואס ער לויפט ארום מיט א שפיז און ער שטעכט קינדער, יונגלעך מיט מיידלעך, און איף יו דידנט דו איט, יעדעס קינד וואס ער האט געשטאכן נאך דיר, איטס יור פאולט און יו גאנע פעי די פרייז פאר איט. ס'איז דא דא א פלאץ וואס הייסט רב קו, ס'איז אזא א קארטל וואס מ'קען ארויפגיין אויף אלע באסעס, ס'איז דא דא א פלאץ אין כלל בילדינג, אויף רחוב יפה דארט ווי איך שטיי איין, און כ'בין אריינגעגאנגען באצאלן אפאר הונדערט שקל אזוי איך זאל האבן די גאנצע צייט. בקיצור, שוין, עס קומט אבער מיין תור, פרעגט מיך יענער וואס ווילסטו דא, זאג איך איך וויל ווערן א נהג פון די פון די רכבת קלה, עס געפעלט מיר מורא'דיג, זי פארט שטיל, א מחיה, פרעגט מען האסט שאופערס טו לייסענס, מספר שתיים הייסט עס דא. זאג איך יא, כ'האב מספר שתיים, כ'נעם ארויס די לייסענס, כ'האב מספר שתיים, שוין, בקיצור, קען זיין זאל מיר געבן א דזשאב דא, איך זע דא זוכט מען אויכעט, זאלן ארום גיין באקוקן צו יעדער האט באצאלט, צו דעם דארף מען נישט האבן קיין לייסענס מספר שתיים, סאו רבותי איך זע ס'איז דא דא גרויסע אפערטוניטיס, אייוועי ס'גוט, יא, זייטס אלע געזונט, גאנץ אמעריקע, ניין, כ'קום צוריק מערצעשעם. לאז זיך נישט אויף הפקר וואס האט עטס געמיינט. יעצט כ'האב געוואלט פארליינען פון די תלמוד תורה תורת אמת בני ברק, שטייט אזוי בסייעתא דשמיא כסלו תשע"ח, לכבוד הורי התלמידים שיחיו לאורך ימים טובים, עקב מקרים שקרו לאחרונה וועגן אסאך געשעענישן וואס איז געשעהן לעצטנס הננו חוזרים ושולחים את כללי הזהירות שיקט מען נאכאמאל די אלע כללים פון די ווארענונגען שנשלחו בעבר וואס מ'האמיר געשיקט אין די פארגאנגענהייט, כללי זהירות לילדים. און דאס זענען די כללים, נאמבער וואן, כל ילד חייב ליידע, יעדעס קינד דארף צו וויסן טוהן את הוריו או האחראים עליו, טאמער האט ער נישט קיין עלטערן ווער ס'איז אחריות אויף אים, היכן הוא נמצא בכל שעה, וואו ער געפינט זיך אין יעדע צייט, למשל, אם חבר מזמינו אחר הלימודים, אויב א חבר טוט אים איינלאדען נאכן לערנען, או בזמן אחר, אבער מיט אן אנדערן זמן, יוכל ללכת רק בהסכמת ההורים. קען ער גיין נאר מיט הסכמת פון די עלטערן ואין להשתהות, ער טאר זיך נישט זאמען בשום מקום ללא רשות הוריו, ער טאר זיך נישט זאמען אויף קיין שום פלאץ אן רשות פון די עלטערן, ובלי שההורים ידעו היכן ילדם נמצא, אן א דעם וואס די עלטערן זאלן וויסן ווי די קינדער געפינען זיך, גם בזמן חופשי מועדים אפילו ווען ס'איז חופש אדער ס'איז ימים טובים, דארפן עלטערן אייביג וויסן ווי א קינד געפינט זיך. סעיף צוויי.

זאלסטו שרייען קולות ותשתדל לברוח און זאלסט זעהן צו אנטלויפן. נאמבער פאר. אם אדם מזמין אותך לביתו, א מענטש זאגט קום אהיים צו מיר אין שטוב, תסרב, זאלסטו זאגן ניין איך גיי נישט, ותאמר זאלסט זאגן שאתה צריך רשות מההורים, איך מוז האבן רשות פון מיינע עלטערן, נישט גיין סתם אזוי צו יענעם אין שטוב. נאמבער פייוו. אם מישהו ניסה לעשות לך דבר בניגוד לרצונך, אז איינער פרובירט צו טון א זאך קעגן דיין רצון, למשל ער כאפט דיך אן ווי מען טאר נישט, ער גלעט דיך, ער ציפט דיך, ער לייגט זיך זיינע פיס צווישן דיינע, אדער אזוי ווייטער. ספר מיד להורים, זאלסטו גראד פארציילן פאר די עלטערן, או למבוגר, איינער וואס איז א גראון אפ, שאתה סומך עליו וואס דו פארלאזט דיך אויף אים. נאמבער סיקס, אל תבטיח לאף אחד, זאלסט קיינעם נישט צוזאגן לשמור סוד אז דו וועסט אפהיטן א סוד, ואם הוכרחת להבטיח, טאמער מ'האט דיך געצווינגען זאלסט צוזאגן. הבטחה הניתנת בכפייה. אינה הבטחה. האט נישט קיין שום מין וועליו און דו ביסט מחיוב צו פארציילן. נישט נאר דאס נאר מותר, ס'איז מ'מעג, וחובה, ס'איז גאר א חיוב, לספר צו פארציילן לההורים פאר די עלטערן, או למורים פאר די טיטשערס, אין סוד בפני הורים ס'איז נישט דא קיין סודות פאר עלטערן. נאמבער זיבן, אל תמסור כתובתך למי שאינך מכיר, זאלסט נישט איבערגעבן דיין אדרעס פאר א מענטש וואס דו קענסט נישט, אה ווי וואוינסטו נאר? נא, געב אים נישט איבער, איך זאג אויך דעם, עס גייען ארום מיט די קאפלעך ס'חיים, ברוך, די אלע, איך האלט אז דו זאלסט דאס נישט טון, ווייל ווען מען טרעפט דיין קינד אין א פארק אדער ווי, און מען זעט זיין נאמען איז חיים, גייען זיי זאגן, אה חיים'ל, איך בין דאך דיין, דיין, דיין שוועסטער קינד. איך האלט אז מען טאר דאס נישט טון, אז מען, א פרעמדער טאר נישט וויסן דיין קינד'ס נאמען אויך נישט. נישט. און אז דו זיצט אין פארק און דו שרייסט דיין זון חיים'ל חיים'ל און א פרעמדער קוקט קען ער מארגן נאכלויפן נאך חיים'ל. סאו בי ווערי קערפול. נאמבער אכט, בכל מקרה של ספק, ווען דו האסט א ספק צו יענער מיינט עפעס דיר צו טון שלעכטס צו נישט, תסרב, זאלסטו מסרב זיין, זאגן איך וויל נישט, ותגיד לא באופן מוחלט, זאלסט זאגן לא א גראבן לא. יעצט, אל תשוטט ואל תלך במקומות שמומים מאנשים אפילו בין בניינים. דארטן וואו ס'איז נישט דא קיין מענטשן ווי זיי דרייען זיך ווי אויב דו'סט דארפן העלפ וועט נישט זיין ווער ס'זאל דיר קומען העלפן זאלסטו דיך נישט דרייען אפילו צווישן בנינים און דער אמת איז אפילו אין די סטעיר קעיסעס טאמער איז נישט דארט דא קיינער מען האלט אין איין רעיפן קינדער אין די סטעיר קעיסעס. נאמבער צען היזהר מאדם מוכר או בלתי מוכר לך זאלסט דיך זייער וואטשן פון א מענטש וואס אדער דו קענסט אים אדער אפילו דו קענסט אים נישט ואל תתפתה להתלוות אליו זאלסט דיך נישט לאזן איבעררעדן אז אז ער זאל דיך באגלייטן אדער דו זאלסט מיטגיין מיט אים, או להכנס לרכב שלו, חלילה נישט אריינגיין אין זיין קאר, אף שפונה אליך בידידות, כאטשיג ער רעדט צו דיר אזוי שיין, יא, כאילו מכירך מכבר, אזוי ווי ער קען דיך שוין לאנג, נתק קשר, זאלסט אפהאקן דעם קשר, ותתרחק ממנו, זאלסט דיך מרחק זיין פון אים, און זאלסט מאכן זיכער, ומסור להוריך, סאו געסט עס איבער פאר די עלטערן. נאמבער עלף, חסד, צו טוהן חסדים זה דבר גדול ונשגב, אבל מוזר וחשוד כשמבוגר מבקש ממך עזרה, ס'איז א זייער א פארדעכטיגטע זאך ווען א גראון אפ בעט פון דיר, ספעשעלי אז דו ביסט נאך א קינד, ער בעט פון דיר זאלסט אים העלפן. דו ביסט דאך א קינד! או מבקש להוליכו לכתובת מסוימת ער בעט דיך טראג מיך צו די און די אדרעס, אל תסכים בשום אופן זאלסט נישט מסכים זיין בשום אופן לבקשה מסוג זה, זאלסט נישט מסכים זיין צו א בקשה פון דעם סוג, ואמור און זאלסט אים זאגן אין לי רשות. כ'האב נישט קיין רשות! דאס שרייבט ער דא אין פארענטיסיס דע זאלסט וויסן כי החסד אמיתי די אמת'ער חסד, מתחיל בבית הייבט זיך אן ביי דיר אינדערהיים אזוי ווי מ'זאגט, טשעריטי ביגינס עט האום. בעזרה להורים, זאלסט העלפן דיינע עלטערן ולבני הבית. נאכדעם זאגט ער ותמיד תהיה תפילת האב והאם שגורה בפיהם להתפלל על בניהם שיהיו לומדי תורה וצדיקים ובעלי מידות טובות אזוי זאגט די משנה ברורה אין סימן מ"ז סעיף קטן י, און דארט איז דא נאך זאכן, עניוועי רבותי הה די גאנצע וועלט האט זיך אויפגעוועקט מיט איין מאל ברוך השם ברוך השם סאו מען שיקט שוין אהיים אזאלכע צעטלעך אין בני ברק אויכעט. פאר די תלמוד תורה קינדער. ברוך השם, נאכדעם איז דא, ער איז דא דא דער משוגענער אברהם, דער גר צדק, דער גר תושב, ער לייגט ארויף אין וואטסאפ א גאנצע היסטערי פון די קענעדי פעמילי, עטס ווייסט צו הערן דברי תורה פלעגט מען זיך היטן אפילו דברי תורה פון א מענטש וואס מען האט אים נישט געקענט אין די יונגע יארן ווייל ס'איז אין אים אנגעפיקעט זנות מיט שמוץ. גייט ער און ער לייגט ארויף פון קענעדי'ס משפחה. כ'האב געוואלט זאגן, גמרא זאגט קשים גרים לישראל כספחת. וואס עפעס? תירוץ איז פשוט, כ'מוז אים ליב האבן ווייל ס'איז דא אין די תורה עטליכע מאל אז מ'מוז ליב האבן א גר. לאידך גיסא איך טאר נישט אויסהערן איין ווארט וואס ער זאגט ווייל ער איז אנגעפיקעט פון אלע מיני שמוץ. ממילא איז זייער שווער צו מאכן די דיפערענטשיעישן. דא מוז איך אים הערן, דא טאר איך נישט. דאס איז וועגן דעם זענען זייער שווער כספחת. אברהם הגר איז ביזי נחום ראזענבערגער איז זייער נעגעטיוו מיט שמעגעטיוו מיט פעגעטיוו, כ'ווייס נישט, דוד המלך איז אויך געווען נעגעטיוו, הלוא משנאיך השם אשנא, און דאס איז געזאגט געווארן אפילו פאר אברהם הגר. ביזי מיט זיינע נארישקייטן ברענגט אריין ניגונים פון כ'ווייס ווי, פון סענטראל אמעריקע, די וואך האט ער זיך צולאזט האט ער ארויפגעלייגט די חשובע משפחה פון קענעדי, דאס איז אקעי, ס'הייסט קענעדי געווען דער אמבעסעדער. אין אמעריקע אויף דייטשלאנד. מיט דעם ווען קאטלער האט געוואלט אריינגיין מיט אסאך רבנים אין די ווייט האוז צו רוזעוועלט אז מען זאל כאטש באמבארדירן די שינעס מען זאל נישט קענען אזוי שנעל הרג'נען מענטשן האט מען נישט געלאזט האט זיי נישט צוגעלאזט שפעטער האט דער רשע קענעדי דער אלטער געמאכט אזא מין רשעות אז ער האט ערלעדיגט אין אמעריקע אז היטלער איז אנטלאפן אויף סאוט אמעריקע און האט דארט געלעבט ביז אפאר יאר צוריק די עף בי איי איז שוין מודה היינט און זענען מודה אז ער איז אפאר יאר צוריק האט ער נאך געלעבט אין עפעס א וואלד דארטן אין אין ארגענטינע ער האט געלעבט דארטן. ווער האט עס ערלעדיגט? קענעדי האט עס ערלעדיגט. ניין דאס איז מיין אייגענע אויפפאסונג קען נישט זיין א מענטש וואס האט אזויפיל מענטשן אויסגעבליטיגט פיפטי טו מיליאן פיפל און מען זאל אים לאזן עס זאל זיך ענדיגן די יארן אין ווי מען זאגט שטיל און רואיג נאר דאס האט טראנא געזאגט לאז אים ער זאל לעבן לאנג עט ער זעהן זיין מפלה יעדן טאג מער עס איז נישט קיין חילוק גייט דער אברהם הגר. שטעלט ארויף די אלע זאכן, אבער דהייסט מען זאל אים אפקאלן און פרעגן פארוואס טוסטו דאס? זאגט ער אה מען מוז קענען היסטערי, אהא היסטערי מוז מען קענען, אז מען קען היסטערי דארף מען קענען אז זענען געווען רשעים, זענען געווען א חלק פון אונטערברענגען כלל ישראל, לאמיר דאס אויך קענען לערנען, הייסט א מעשה, עניוועי איז געווען יעצט א פרשה מיט א יונגע אין אומאן וואס מען האט אים געטראפן, די מח איז אים געווען טויט, ער האט געהאט א סטראוק, זעט אויס ער האט זיך אווערדראגט. און ער איז געווען עפעס א האלב יאר איז ער געווען נעבעך בלי הכרה באוואוסטלאז מ'האט אים אהער געברענגט און ער איז דא געשטארבן דהייסט אידן זאלן אהער נעמען און פרעגן וואס איז דאס געשעהן דאך פשוט א יונגער מענטש האט נישט קיין סטראוק ער איז געווען דראגד אפ פון קאפ ביז פיס די מינוט די דראגס האבן אנגעהויבן נאכצולאזן האט די הארץ אנגעהויבן צו ארבעטן האט מען אים צוריק געברענגט דהייסט מ'זאל מברר זיין מ'זאגט מה הולך פה וואס גייט דא פאר ניין מ'טאר דאס נישט מברר זיין ווייל דאס איז דעם רבינ'ס א זאך. דהייסט, דאס איז גאר דעם רבינ'ס א זאך, דאס טאר מען נישט מברר זיין, פארשטייסט וואס דא גייט פאר? דעם רבינ'ס א זאך. לעיזער בערלאנד דער נואף איז אויך דעם רבינ'ס א זאך, איז שוין צוריק געקומען אין די פעדערן, מ'האט שוין מסדר געווען יעצט א קידושין פאר א קטין, פאר א קליין מיידל, אנדער עידזש, אלץ דעם רבינ'ס א זאך, ס'איז מורא'דיג חשוב דעם רבינ'ס א זאך, יא, ס'איז געווען א מענטש וואס ער האט געזאגט. ברוך השם משה רבינו האט אונז געגעבן דעם שבת דארף מען נישט ארבעטן נאר זעקס טאג א וואך, נאכדעם איז געווען מוחמד האט אונז געגעבן דעם פרייטאג, יאסעלע פאנדרעק האט אונז געגעבן זונטאג. נאכדעם איז געווען נאך איינער אין פראנקרייך ער האט געזאגט מען זאל נישט ארבעטן מאנטאג אויך נישט, שרייט יענער ווי נעמט מען א אנדערן זאל אונז שוין זאגן אז דינסטאג טאר מען אויך נישט ארבעטן, דהייסט ווי נעמט מען א ר' נחמנ'ען אז מען זאל קענען זאגן ס'איז מותר לכתחילה אלע עריות שבתורה, אזוי ווייזן זיינע תלמידים די וואס זיי ווייקן זיך אין די סברות זיינע. ווייזן דאס קלאר ארויס. אנבעליוועבל. יעצט כ'האב געוואלט רעדן וועגן נאך א וויכטיגע זאך. וואס הייסט א רב? א רב דארף אבאכט געבן אז אין די שטאט זאל אלעס גיין כשורה אזוי ווי עס דארף צו זיין. טאמער נישט איז ער נישט קיין רב. האמער אונז די אלע דרעקיס רבנים. נעמט א מאן און א פרוי קריגן זיך. און די גמרא זאגט אז יעדע מריבה שיש לו בתוך ביתו של אדם אינה אלא בשביל עסקי ממון. נאר פאר געלט. איז דא יעצט, קומט א מאן און א פרוי, זיי ווילן זיך גט'ן, הייבן אן גראד די רבנים, און דער האלט מיט די מאן, דער פון די פרוי, שמואל פריד, ימח שמו וזכרו, מיט די אלע טוענים, מאכן אויף דעם גרויס געלט, שלעפן און ציען, איצו פימפ זיצט אין די התאחדות הרבנים און הערט אויס מיין האטליין, און נאכדעם קומט מען ארויס מ'טשארדזשט שעות פאר די בעלי דינים, עניוועי. יעצט איז דא אן ארטיקל אין צייטונג, זייער זייער א ווילדער ארטיקל, ברענגט ער דארטן אז ס'איז דא אן ארגענעזעישן ס'הייסט תהל, תיו היי למד, ס'איז דא נאך ארגענעזעישנס, פרויען האבן זיך מייאש געווען היינט, אונז שעמען מיר זיך נישט, אונז האמיר גארנישט געטון, ברענגט ער דארטן כמה מעשות, ס'איז דא א פרוי וואס האט באקומען סעקשועלי טרענסמיטעד דיזיזעס פון איר מאן, פארשטייט זיך זיי קענען שוין נישט אזוי וואוינען, קיצור האט זי געזאגט זי וויל א גט, ער איז דאך אבער די ברעדווינער, מילא אז ער איז די ברעדווינער קען ער טון וואס ער וויל, געט ער איר נישט און שלעפט ארום. און ער מאכט איר סיק און טייערד און מיד, דעטס וואט דעי דואינג. יעצט איך וועגן דעם זאג איך פאר יעדע פרוי, דעם טאג וואס דו גייסט אונטער די חופה און דו האסט נישט קיין סאורס אוו פיינענס, דו האסט נישט עפעס א דזשאב אדער א פרנסה, זאלסטו וויסן ביסט אין דזשעפערדי. יו אר די וויקער דזשענדער. דיר גייט מען רייטן, דיין מאן וועט האבן מער געלט זיך צו שלאגן מיט דיר ווי דו מיט אים, און אז ער וועט נישט געבן וואס וועט מען אים טון? און זאלסט דיך נישט שטעלן אונטער די חופה אן א פרנסה. איי ס'דא א גרויסער באשעפער, ס'אבער דא א גרויסער רשע אויכעט, זיי הייסן רבנים, און קעגן בחירה איז אביסל שווער זיך צו שלאגן, ווייל סוף כל סוף האט א מענטש א בחירה. זאלסט נישט מאכן קיין קינדער נאר אז ס'דא א סאורס אוו אינקאם, באלד קומסטו שרייען איך בין אן אפיקורס. ס'איז דא הונדערטער פרויען וואס די מענער נעגלעקטן זיי, און עם כל זה אין מדינת ישראל איז דא א, מ'גייט צו די גאווערמענט, מ'גייט צו דארט וואו אהרן און זלמן לייב האבן זיך מתדיין געווען ביים בגץ,

און ווער איז שולדיג אויף דעם אלעם? די רבנים! אונז האמיר ארגענעזעישאנס אויף דעם און אונז האמיר ארגענעזעישאנס אויף דעם און אונז האמיר ארגענעזעישאנס אהער אונז האמיר ארגענעזעישאנס אהין, האמיר אלעס. אלע באלאוני סטאריס וואס ס'געשעהט נישט. מ'זעצט נישט איין קיינעם אין מיליטער, מ'האט יעצט אויכעט איינער קאלט מיך אפ, מ'האט איינגעזעצט צוויי מיידלעך איך זאל זאגן אויפן האטליין, זאג איך פארוואס האט מען זיי איינגעזעצט? ווייל זיי זענען זיך נישט געקומען מעלדן בצייטנס, נו פיין זאלן זיי זיצן זיך אויסלערנען, דעטס די פרייז טו קיפ א גאווערמענט, ביסט אין מיין לאנד דעטס די פרייז. דאס רשעות איז אנבעליוועבל. איז דעריבער איינער גייט צו צו א דין תורה און שמואל פריד זיצט אויף איין זייט און די אנדערע שקצים אויף די אנדערע זייט זאלסטו וויסן קלאר א פרוי וועט נעמען און זי וועט אוועק געבן אלעס מה שיש לה און אפילו זנות און אפילו זי איז אן אשת איש און שי קודנט גיוו א פלייאינג הוט זי וועט אלעס אוועק געבן אז זי זאל קענען געבן פאר אירע קינדער פוטער און ברויט ווייל דאס איז א פרוי און טריי טו לערן דעט. זי איז די שוואכערע דזשענדער. און אז דו גייסט צו פושען איז די פוקים יום אחד. און מעשי קול הצאן. דעטס אלל. טריי טו רימעמבער דיס ביקאוז איטס גאנא העפן. דעם אמת איך האב עס געליינט דעם ארטיקל האב נישט געקענט שלאפן א גאנצע נאכט האב איך מיך געוואלגערט אין בעט ווי איז מיר אונז אז מען טוט גארנישט מען טוט גארנישט אין קיין שום זאך איך ווייס איך האב געטראפן איינעם וואס וואוינט אין קלעמענטי איך האב אים געטראפן ביי טשארלס היינס אין אפיס ס'איז דאָרטן געווען אַ גרושה, אַ הויעכע, אַ שיינע, אַ ברכה צו מאַכן אויף איר. און איך זע, ווי דער אינגערמאַן הענגט אַרום מיט איר, פרעג איך אים, אַנטשולדיקט, דו ביסט דאָך אַ חתונה געהאַטער מאַן, איך קען דיך דאָך, איך קען דאָך דײַן ווײַב, איך קען דײַן פֿעמילי. זאָג, יאָ, מײַן ווײַב געט מיר נישט וואָס איך ברויך, האָב איך איר אין דרערד. ער האָט אַ גוירלפֿרענד אין דער זײַט, זי איז אַ גרושה. אָבער דאָס איז אַן עקסטערע פּראַבלעם. דער פּראַבלעם איז, ווען די פֿרוי געט יאָ וואָס מע ברויך, גייט דער מאַן עניוועי זינדיקן אַ ביסל, ווײַל שלמה המלך האָט אונדז אויסגעלערנט אַ כּלל, מים גנובים ימתקו, געגנב'עטע וואסער איז זיסער. נאכדעם ברענגט עס צו אז די פרוי גט זיך, איז זי גערעכט צו נישט, דארף מען אויכעט האבן א בירור, ווייל דער סוף גייט זי נישט האבן פון וואו צו לעבן און עט די ענד אוו די דעי גייט זי ווערן א פראסטיטוט א האור, און דאס איז וואס דא גייט פאר, און נאכדעם וועט זי ווערן שוואנגער און זי וועט מוזן מאכן אן אבארשען, ווערט זי א רוצח'טע, די אלע זאכן דארפן די רבנים נעמען אין קאנסידערעישאן. היינט קען קיינער נישט מחייב זיין קיינעם, אפילו די תורה תורת משה אליין קען היינט נישט מחייב זיין קיינעם. ס'איז נישט די צייטן פון אמאל, די תורה איז מחייב אבער זיי קענען עס נישט אינפארסן, ס'איז נישט די צייטן פון אמאל וואס אז א פרוי האט מזנה געווען האט מען איר פארשטיינערט, די זאכן זענען שוין פאריבער, און אז האסט זי געכאפט זי האט מזנה געווען קען זי זאגן איר מאן אדער איים סארי אדער כ'האב דיך אין דרערד און דעטס איט, און אזוי ווי דו קענסט קיינעם נישט שטופן מיט די הלכה, קענסטו דיך אויף קיינעם נישט אנלייגן, מוז מען זען אז מען זאל זיין לעניינט. מאך נישט אזוי שנעל א גט, ווייל ער האט איר נישט געבן קיין געלט, ער געט איר נישט, זי איז אום חתונה געהאט גענוג וויפיל זי ברויך, וועט דאך איר נישט געבן נאך א גט אויך נישט. וואס גייט זיך אויסלאזן די סוף? סוף גייט זיך אויסלאזן אז זי וועט מוזן ווערן א זונה, אויב ס'איז דא קינדער, גייט זי ווערן א פראסטיטוט. צייטונג האט א מורא'דיגן ארטיקל. וויפיל די זנות איז. יעצט פארוואס זאג איך עס? נישט ווייל איך בין א ניוז ריפארטער, נאר איך האלט כל מה שיש בים יש ביבשה, אדער פארקערט כל מה שיש ביבשה יש בים, אויב אין ארץ ישראל איז עס אזוי אינפעסטעט מיט זנות איז עס אין אמעריקע אויך אזוי, נאר אונז האמיר נאכנישט קיין גאטס און קיין קארידזש צו רעדן אבאוט איט, מען האט אין אמעריקע גערעדט וועגן טשיילד סעקשועל אביוז האט מען נאך אין ארץ ישראל נישט געהאט קיין קארידזש, היינט רעדט מען שוין איבעראל, ס'מורא'דיג וויכטיג אז. מען זאל זיך נאכקוקן נאך די ווייבלעך, ווייל ניין אוט אוו טען וואס מען האט אינטערוויוט זאגן זיי איך וויל נישט קיין סעקס, איך האב יענעם אין דרערד, איך וואלט אים געהארגעט, וואט שוד איי דו, איך דארף האבן די זעכציק שקל, איז דארף מען זען די גרושות פון וואו זיי לעבן, וויאזוי זיי לעבן, און אז דער מאן ציט זיך טרייבערן און מאכן זיכער אז ער געט איר נישט די געלט ווען מען דארף, דארף מען מאכן איין פשוט'ן סעלושען צו דעם אלעם, די רבנים זאלן קאלן די פאליס. זאל יענעם איינזעצן, ס'איז דא מענטשן וואס זענען מולטי מיליאנערן, זיי געבן נישט פאר די פרויען, קודם שלעפן זיי דרײַ, זיי כאפן נישט אז די געלט וואס זיי לייגן אריין צום לויער איז דרײַ מאל פאכיג וויפיל מען פארלאנגט צו געבן געלט, וויפיל איז היינט אלימאני, גארנישט, באבקעס, טאמעליי פיליפ זיין זון האט זיך גע'גט, בית דין האט אים מחייב געווען דרײַ טויזנט דאלער א חודש ווייל ס'איז דא א שטוב מיט קינדער און אויכעט ער איז געלאפן ארום אין אלע מקוואות מזנה זיין, האט ער געשריגן מ'טאר נישט מיט דעם בית דין האנדלען, התאחדות הרבנים.

אויב א קינד איז הונגעריג גייט זי ביינאכט און זי איז א פראסט הייבט זיך אן פארשידענע הלכות, טאמער ווערט זי שוואנגער דאס קינד איז א ממזר, און נאכדעם אז טאמער זי געווען סעפערעיטעט און זי האט מזנה געווען זי מעג צוריק גיין צו איר מאן טאמער מען מאכט עפעס א שלום דרייוו, גרויסע צרות רבותי און אונז מוז מען זיך לערנען פון יענעמס מיסטעיקס זאל מען עס נישט דארפן דורך גיין, יעצט איז דא נאך אן ארטיקל א מוראדיגע ארטיקל איז דא אזאלעכע מעסאזש פארלערס מיט לייסענס ליגעל מעסאזש פארלערס ליגעל? רייבן דארט אריין פרויען, זיי האבן זיך אנגעהויבן צו עפענען די מויל עפעס אז הונדערט דרײַסיק פרויען שרייען אז מען האט זיי גערעיפט פאר גארנישט דארט, יעצט ווען א אידישע טאכטער גייט אריין דארט און מען רעיפט איר, עס הייסט נישט קיין אונס, עס הייסט דו ביסט געגאנגען דארט, כ'וויל זאגן פארן עולם, ס'דא אזויפיל צו ארבעטן, דער דור פארט דאך אזוי קרום, יעדן טאג ווערט די דור ארגער און ארגער, יעדער מאכט זיך נישט וויסנדיג. נאר דא ליגט נישט קיין רעוועניו פאר רבנים, שוין. דער רבי זכרונו לברכה דער דברי יואל האט געמאכט אז ווען ס'איז געשטארבן א מעמבער פון סאטמאר האט יעדער געמוזט געבן עפעס א צוויי דאלער צו פינף דאלער איך געדענק אפילו נישט וויפיל. יעצט באמת די אלע זאכן זענען היינט אירעלעווענט ווייל ס'איז דא וועלפעיר, פוד סטעמפס, אמעריקע זארגט אויכעט פאר די אלע פרויען זאלן נישט ווערן קיין גאסן מיידלעך. נאר די צרה איז אז די רבנים שלעפן די דין תורות און דאס מיידל האט נישט קיין געלט און דער טאטע וויל איר נישט געבן. קען זיין ער האט אליין אויך נישט און קען זיין ער האלט נישט מיט, ס'איז דא טאטעס וואס קענען באשטיין די פרויען זאלן זיך פלאגן מיט א מאן א חזיר וואס ער שטופט פון אונטן מיט כח און פון פארנט מיט כח און זיי קענען נישט אויסהאלטן און ער קומט אהיים אין א רציחה פון עפעס א זונה און ער קען האבן מיט זיך אנשטעקיג די ארגסטע קראנקהייטן נאר וועגן זייער בושה אז ס'זאל נישט ארויסקומען אין די גאס אז ס'איז דא א גרושה קענען זיי באשטיין זי זאל זיך פלאגן א גאנץ לעבן, דא אסאך אזאלכע איך האב שוין גערעדט.

עטס ווייסט וואס דאס הייסט א אידישע טאכטער זאל ווערן א זונה? און איר ווייסט ווי גילטי זי וועט פילן פאר די רעסט אוו הער לייף? און וואס קען זי נעבעך טוהן? דאס קינד איז הונגעריג, ער בעט ברויט, מען דארף געבן פארן איצעלע פימפס חברה דארט און די גנבים דארף מען געבן דאס געלט אז זיי זאלן צופסקענען אז ס'קומט זיך איר כמעט ווי גארנישט. ס'איז דאך אזא רשעות די גאנצע זאך. וואס האט געפלאצט? די מעין פראבלעם וואס האט געפלאצט? ווען ס'איז געווען סדום און עמורה, דער אייבערשטער זאגט הכצעקתה, איך האב נאך אזא געשריי נישט געהערט, וואס האט דער אייבערשטער געהערט עפעס אזא מין געשריי? מ'האט דארט געטון כל עבירה שבתורה, איך מיין מ'האט עובר געווען אויף מענטשליכקייט, פלוצלינג זאגט דער אייבערשטער, עי איך הער הכצעקתה, עפעס קולות! וואסערע קולות הערט דער אייבערשטער? זאגט דער מדרש א מורא'דיגע מעשה, ס'איז געווען אן אלמנה, זי האט נישט געהאט ווער ס'זאל איר געבן צו עסן, ס'איז געווען א מיידעלע פון צוועלף יאר, זי האט געסעיווט העלפט פון איר סענדוויטש וואס זי האט באקומען פון איר מאמען, און זי האט עס געטראגן פאר די אלמנה איר שכנה זי זאל האבן די אנדערע העלפט פון איר סענדוויטש, די חברה האבן געזען זי לעבט צו לאנג, סאמטינג איז ראנג, ווייל ס'איז דאך נישט דא, דא טאר מען דאך נישט געבן קיינעם צדקה, געשטעלט א בלש, א שומר, און מען האט געזען די מיידעלע ברענגט איר נעבעך, א צוועלף יעריג מיידעלע ברענגט איר נעבעך א האלבן פון איר סענדוויטש. איז עס געגאנגען די רשעות

אדער אויב זיי דאכט זיך אז מ'דארף יענעם אראפברענגען ווייל ס'איז א טרעט פאר זיי. עניוועי, איז א מעשה שהיה, און מ'האט געזען אז זי געט דעם סענדוויטש, און מ'איז געגאנגען און מ'האט איר געכאפט, איר אויסגעטון נאקעט, דיגרעיד, דעטס קאלד מאלעסטעישן, און מ'האט זי אנגעשמירט מיט האניג די בינען זאלן קומען צו איר, מ'האט זי ארויפגעשטעלט אויפן דאך זאל זיך פרעגלען, מ'האט זי צוגעבינדן די הענט און פיס זאל נישט קענען זיך רירן, און די בינען האבן זי געביסן ביז. זי איז געשטארבן, אזוי האבן זיי איר נעבעך דערהארגעט, זאגט דער אייבישטער הכצעקתה, העי, מ'האט דאך אפגעטון אלע אנדערע עבירות, וואס איז דא געשען עפעס אזוי אז עס איז הכצעקתה? שטעלטס ענק פאר אז אונז, לאמיר אונזערע טעכטער, אידישע טאכטער, אויסער דעם וואס זי איז א בת מלכה, זי איז א מלכה אליין, און אויסער דעם וואס זי האט זיך איר אבליגעישאנס מיט מעריד לייף, מיט נדות, מיט אלעם, אונז לאז מיר אז זי זאל ארומגיין, און זי זאל דארפן זיין א זונה פאר א שטיקל ברויט? אוי רבותי, ווען דער אייבערשטער וועט געבן א זאג הכצעקתה גייט ער ענק אלע אומברענגען, אלע, נישט בלייבן א זכר פון די אלע התאחדות הרבנים'ס, און פון די אלע רבנים'ס אין ארץ ישראל וואס זיי נעמען געלט אונטערן טיש, און פון די אלע גארביטש גייט נישט בלייבן קיין זכר, רבותי איר שפילטצעך מיט פייער, א אידישע טאכטער טאר נישט גיין פארדינען איר געלט מיט זנות, זי זאל קענען אויסהאלטן, דאס קינד זאל נישט שטארבן פאר הונגער. זאלי קאזאן זארגט זיך פאר קינדער אין צרפת. איך ווייס וויפיל אזאלכע ס'איז דא אין ווילימסבורג. איך האב אליין שוין געטראפן עטליכע. איך מיין געטראפן, זיי זאלן קומען אויסרעדן. נו וואס קען מען טון? קען גארנישט טון ווילאנג די רבנים וועלן נישט אראפלייגן דעם פיס אז מ'מעג נעמען וויפיל געלט מ'וויל פאר דין תורות און מ'מעג שטראפן און שלאגן די וויקער דזשענדער. די וואס זיי קענען זיך נישט דעפענדן, וועט נישט זיין קיין ארדענונג. נאר. די פרייז וויל בי ווערי היי, טראסט מי ס'וועט זיין אזא ביטערע פרייז אז אונז וועל מיר אליינס פרעגן רבונו של עולם ווי ביסטע? אונז בעט מיר דיך, מיר זאג מיר נאכאמאל תהילים, מיר בעבלן מיר נאכאמאל דעם תהילים און נאכאמאל דעם תהילים, ווי ביסטע? וואס לאזטו דאס צו? זעקס מיליאן אידן האסטו צוגעלאזט? יא, ווייסט פארוואס? ווייל מ'האט זיך אזוי אויפגעפירט דעמאלטס אויכעט מיט אלמנות און מיט יתומים, ס'איז דא די באקאנטע מעשה פון חפץ חיים, ער האט געלעבט זייער לאנג אין ראדין איז געווען, א איד א גביר וואס האט אויסגעהאלטן. צדקות מיט אלעם האט דער חפץ חיים געזאגט. די מעשה איז געווען דער איד איז געגאנגען אין וואלד און א גוי האט אים געשטאכן אויף טויט האט דער חפץ חיים געזאגט אז ס'איז גוט אז מען לעבט לאנג נאר דעמאלטס קען מען פארשטיין אביסל די הנהגה פונעם אייבערשטן דער איד איז געווען זייער א רייכער איד און ער האט געהאט אסאך ריעל עסטעיט א איד איז געשטארבן אין ראדין און ער האט זיך געבעט די אלמנה האט זיך געבעטן ווארף מיך נישט ארויס מיין מאן האט איבערגעלאזט געלט און איך האב דער האבן צו באצאלן דעם רענט. כ'האב מורא געהאט האבן צו באצאלן דעם רענט. ארויסווארפן אן אלמנה איז דאך ביטער. קיצור, עס האט נישט געהאלפן, קיין פודני ומצילני. ער האט געהייסן זיין ארבייטער, גיי ארויף אויפן דאך, נעם אראפ דעם דאך, ז'עט נישט קענען בלייבן דא ווינטער, און אזוי האט זי ארויסגעמופט. צוואנציג דרייסיג יאר שפעטער האט דער אייבישטער אראפגענומען זיין קאפ, זיין דאך. אלע רבנים זאלן וויסן איך בין זיי מודיע די מעשרה אלע ענקערע קעפ וועלן אראפ גיין דער אייבערשטער וועט עס אראפ נעמען נישט איך דער אייבערשטער איז שטערקער פון מיר ער העט ענק אזוי באצאלן אז ס'וועט זיין הם ונשיהם ובניהם ובנותיהם פארן רשעות וואס עטס האטס געטוהן אידישע טעכטער דארפן גיין וואו זיי גייען פאר זנות שטאטס מען זאל עפענען א פאנד פאר זיי אבער אין אמעריקע ברויך מען נישט ס'איז דא ברוך השם וועלפעיר געלט שטאטס מען זאל זיי צוהעלפן נישט יעדער נואף וואס האט זיך אנגעשטעקט מיט זאל קענען אויף איר רייטן, שטאטס מען זאל טון עפעס פאר זיי, טוט מען נאך פארקערט. נו נו, רבותי ס'וועט זיך נאך אמאל זאגן, הע הע, אמאל האט מען מיך גערופן דער משוגענער פון שטאט און נאך אפאר גוטע נעמען, היינט זאגט מען דער משוגענער האט געראטעוועט די וועלט. איך זאג ענק נאך אמאל, איך זאג פאר די רבנים, ס'וועט זיך נאך אמאל אויסזען אזוי ווי אין דור פון סדום און עמורה אדמה צבוים. בלייבן א זכר פון קיין רופא זייער ווייבער און די קינדער און די גאנצע משפחה וואס זיי ברענגען אונטער כלל ישראל. שטייט אלהים לא תקלל, מען טאר נישט שעלטן א דיין, איך שעלט ענק נישט, איך זאג ענק א פאקט, איטס גאנא העפען, און ווילסט עפעס וויסן, ס'האלט שוין נישט צו ווייט. יעצט כ'האב געוואלט זאגן, מיר אלטער בער, מאטעלע איז געווארן קראנק, האט מען געהאלטן דארטן א פרייוועט צימער פאר. טויזענטער און טויזענטער דאלער, מיט וואסא רעכט האט מען דאס צו טוהן? מען דארף נעמען דאס געלט און אויסגעבן פאר די בחורים וואס מען ווארפט ארויס, מען האט ארויס געווארפן פון גיבערס בחורים, מען האט ארויס געווארפן פון איבעראל בחורים, מען דארף אויסגעבן דאס געלט פאר חינוך, ס'איז נישט זיין פרייוועט געלט, מען האט אים נישט געגעבן ווייל ער זאל קענען שווימען אין געלט, מען האט אים געגעבן ווייל מען האט געוואוסט ער טוט אין חינוך, דערווייל האט ער באקאנוועט די מארמארישע פאוערן און פארטיג. יעצט שטעל דיר פאר וואסערע חילול השם ס'איז, ס'איז דא א שטאט, א לאנד, ס'הייסט טערקי, דארט איז דא א ראביי, האט מען אריינגעשיקט אן ארץ ישראל'דיגן קאונסלער וואס ער איז געי, האט ער געזאגט ער וויל נישט, ער זאל שוין פאקן פעק און אהיים גיין, און יעצט איז דא אין אוסטראליע אויך אזוי, מ'האט זיך געשלאגן אז מ'קען נישט מחייב זיין א קאנגרעגעישאן זאלן באקן קעיק פאר די חברה, אבער פריוואט. קען מען יא מחייב זיין איינער וואס האט א סטאר? די פנים דער עולם שלאגט זיך און אונז זיצן מיר רואיג, און איין טאג עט מען מאכן א געזעץ אז מען קען גיין נאקעט אין די גאס, נעמט זיך הצלה לויפן ווי די הינט, פארוואס זאל מען נישט יעצט טון אין דעם? ווייל זאלקע דער פערד דער אפגעריסענער איז ביזי מיט פראנצויזישע קינדער, די פראנצויזישע קינדער האבן א ישיבה דארטן, זיי האבן תלמוד תורה'ס דארט, זיי האבן מיידל סקולס אין פראנקרייך, זיי האבן אויך אין ארץ ישראל געט מען זיי פון אלעם גוטן די גאווערמענט געט נאר קאטלער וויל מאכן דא אפאר דאלער האט מען זיי אריינגעשלעפט און מען געט דיר אויך אפאר דאלער און ווען נישט קענען זיי גיין אין צבא. שטעל דיר פאר די צבא איז די ארגסטע זאך א אינגל אדער א מיידל גייט אריין ס'איז פול מיט זנות איך בין מסכים אבער כ'וויל דיך פרעגן א שאלה ביי אונז געט מען דאך נישט דעם אפשן אויך נישט ביי אונז קענסטו זיך דרייען אין די גאס און מען רעיפט די קינדער סאו מיט וואס זענען זיי ווייניגער אוף ווי אונז? די פראנצויזישע קינדער. ווייסט וואס דא טוט זיך? יעדער זארגט זיך פאר יענעם, זארג דיך פאר דיר. דוליקא, זארג דיך פאר דיין זון, האט ער געברענגט א מולדת חוץ אויכעט. יא, ער וועט נאך זיין אמאל סאטמאר רב אויכעט. לאמיר אלע קענען ברענגען מולדת חוץ פון ערגעץ אנדערש, אזוי ווי אין כת ש"ץ צייט. זעלבע זאך. כאפט דיך אן א תאווה, זאלסט נישט צוקומען צו זרע לבטלה, וואוין מיט ווער ס'איז נאנט צו דיר, א אשת איש, דיין שוועסטער, דיין ווייב אלס נידה, צו הועווער, אזוי טענה'ן האב איך געהאלטן. עניוועי, ס'איז דא נאך א חזיר, ער הייסט מרדכי גאפמאן, עטס געדענקטס כ'האב ענק שוין געזאגט וועגן אים, ער האט גערעיפט א קינד מיט א וועפען, א חיה, אין לעיקוואוד האבן זיי געהאט גענוג קאנעקשאנס, האבן זיי געמאכט אז ער מוז נישט זיין אויפן רעדזשיסטערד סעקס אפענדער ליסט נעישאנווייד נאר לאקעל, און איז אינגאנצן געזעסן זייער א קורצע צייט, יעצט מענטשן האלטן אין איין קאמפלעינען אויפן, און JCW. די וואס וואטשן אויס פאר די חזירים זאגן אז טאמער מען האט א קאמפלעין זאל מען זיי למען השם קאלן ווייל זיי זענען שוין אינוואלווד מיט דעם קעיס מיט די פאליס די נאמבער איז וואן עיט עיט עיט דזשעי סי דאבעליו פארטי עיט פיפטי טו נאכאמאל וואן עיט עיט עיט דזשעי סי דאבעליו פארטי עיט פיפטי טו. יעצט אין בני ברק האט מען זיך אויך גענומען יעצט וועגן די חזירים, דא איינער הערש לייב הענדלער ער איז א וויזשניצער ער איז א מענדעליסט, א חזיר. ווען איך האב געלערנט אין וויזשניץ מיט פערציג יאר צוריק איז ער שוין געווען א חזיר. איך געדענק איינמאל מ'האט אים געוואלט ארויסווארפן, ער האט מטמא געווען קינדער און בחורים אין מקווה, און מ'איז געלאפן צו ר' משה'לען זיין טאטע און זיין זיידע, זיי זענען געווען תלמידים פון לילענבלום, מ'האט נישט געוואלט וויי טון פאר ר' משה'לען, האט מען אים איבערגעלאזט ער זאל בלייבן דארטן. איך באקום כסדר קאלס, איך האב שוין ארויפגעלייגט צען מאל אויף מיין האטליין.

קוקט און קוקט און קוקט און קוקט. קודם ס'איז נישט צניעות'דיג, נאר פארן בחור איז עס נישט איינגענעהם, צו פאר דעם יונגל, אבער דארט איז דא אן עקסטערע יונגל מקווה אויך, און נאכדעם איך פארשטיי בכלל נישט, וואס מיינסטו אז ער טאטשט נישט? מיך האבן אמאל געקאלט בחורים אז ער האט זיי געטאטשט, נישט יעצט, שוין לאנג צוריק, און איך האב אים ארויפגעלייגט אויפן האטליין, ער טאר אין קיין מקווה נישט גיין און מ'דארף אים איינשפארן אין דזשעיל. שוין, דער זנות שידוך איז ברוך השם בטל געווארן, דער זעקס און פופציג יעריגער מיט דעם צען יעריג מיידל, איך געדענק נישט די יארן אפילו, ניין ער איז געוען דרײַ און דרײַסיק און זי איז געוען זיבעצן, ברוך השם ס'איז בטל געווארן, ווייל די מיידל האט אנגעהויבן צו הערן וואסער א שייגעץ ער איז און וואסער א מנוול ער איז, און ער איז שוין געלעגן זאגן זיי מיט ספרדישע גערל פרענדס אויכעט, ס'האט זיי צוגעזאגט חתונה האבן, ס'איז נישט קיין חילוק פארוואס רוף איך עס א זנות שידוך, ווייל די גמרא זאגט אז מ'נעמט א יונגע מיט אן אלט, זאגט די גמרא, לערנט מען זי זנות. אים וועט זיך די מעשה שוין נישט שטעלן, זי וועט נאך זיין ווארעם דארט אונטן, וועט זי ארום לויפן זוכן פון ערגעץ אנדערש, איז במילא איז דאס ממש א זנות שידוך, אזוי רופט עס אן די גמרא, איך קען ענק גארנישט העלפן, אזוי וויל די גמרא און אזוי איז עס. יעצט, מען דארף דא פארשטיין איין זאך, בשעת ווען ס'איז געשען דער שידוך האב איך געשריגן, דאס איז אז מען נעמט אריין א פרעמדן מענטש אין שטוב אריין, און יעדער האט אנגעקוקט דעם משוגענער נחום, דער אייבערשטער פירט דאך שידוכים אזוי, חושקע מיט א מעשה, האב איך זיי געזאגט לאמיך דיר. איך גיב קיינמאל נישט אפ א חתן מזל טוב ביי די חתונה, איך געב עס אים אפ צען יאר שפעטער. געב אים צען יאר צייט צו זעהן האו איט ווארקס אוט. דאס ביקאוז ער האט געכאפט א מיידל, א קאטשקעלע, א גענדזעלע, מיינט נישט אז ס'איז אלעס גוט. דעיס איז זיכער נישט געוועהן קיין טשענס ס'זאל זיך אויסארבעטן ווייל ער איז א גרוש, א ווילדער משוגענער איזער, מ'האט פון דעם וואס ער האט זיך געגעטט האט מען געהאט מיטן אסאך צרות. אז איינער גט זיך, זאגט פאר די פרוי הער אויס, אונז פארשטייען מיר זיך נישט, לאמיר זיך גט'ן, איז נאטינג ראנג. ווען ס'זאל זיין עפעס ראנג וואלט דער אייבערשטער נישט געשריבן א פרשה אין די תורה וועגן דעם. יאשקע פאנדראק האט געוואלט ער זאל צוציען די פרויען זאלן ווילן ווערן גיין צו זיין רעלידזשען, האט ער דאס איינגעפירט אז א פרוי קען מען נישט גט'ן, א חוץ א אדם חשוב ביי זיי קען ער יא גט'ן, וואס דארף מען די אלע באלאניס? עניוועי, וואס איך וויל ארויסברענגען איז אז יעצט קאלט מיך יעדער אפ, אה ר' נחום.

ער האט זיך פארליבט אין איר טאכטער און איז אויסגעגאנגען מיט איר און ס'איז געווארן שידוך מיט איר טאכטער. האט זי געזאגט, זה לא פיללתי, נישט דאס האב איך געמיינט, נאר גארנישט, הער אויס אז מען טוט פאר יענעם טוט דער אייבערשטער צוריק פאר דיר. סאו וואס איך וויל ארויסברענגען איז איז נאכאמאל, א איד טאר נישט ארייננעמען קיינעם קיין פרעמדן אין שטוב, אפילו דו האסט אן אלד לעידי, לאמיר זאגן דיין פרוי שוין איבער זעכציג, זיבעציג, זי קען נאך האבן א טשיטינג הארט, יו נעווער נאו. מיידלעך, הע, יו נעווער נאו. די גמרא זאגט ביי זיבעציג טאנצט זי צו א ניגון אזוי ווי ביי זיבן. שטעל דיר פאר, זי וועט זיך נעמען טאנצן מיט יענעם. נאַ נאַ נאַ נאַ רבותי, מען טאר קיינעם נישט ארייננעמען אין שטוב, די אייגענע קינדער מיט די שנירן, מיט די טעכטער, מיט די איידעמער, דאס איז ממש סם המוות אריינצונעמען אין שטוב. א מענטש זאל זיין די אמעריקאנער, כ'בין אמאל געפארן מיט א פליגער מאכן א מקווה, געזעסן לעבן מיר א מענטש, פרעגט ער מיך ווי איך פאר, זאג איך פאר מאכן א מקווה, פרעג איך אים ווי פארט ער, זאגט ער ער פארט אויף קאליפארניע, פארוואס? ווייל ער איז געווארן א חתן מיט זיין כלה, א גוי, נישט קיין איד, האבן זיי זיך אראפגעזעצט ווי אונז גייען מיר סעטלען און בויען אונזער הויז, האב איך גענומען פון אמעריקע, איך בין דורכגעפארן, מיינע עלטערן זענען פון ניו יארק, און איר עלטערן אויך, איך בין דורכגעפארן גאנץ אמעריקע אויף די מעפ, איך בין אנגעקומען ביז צום. פאסיפיק אושען, ווייטער קען מען דאך נישט פארן, מען פאלט דאך אריין אין וואסער, האב איך געזאגט אין קאליפארניע גיי איך מאכן מיין הויז די פורדערסט אוועי פון די עלטערן וואס מען קען נאר זיין, פארוואס? ווייל זיי האבן זיך ליב צו מישן, און ס'הייבט זיך אן א מעשה, און די שוואגערס הייבן אן צו זאגן אה דער אזוי, יענער אזוי, ער נישט גענוג לעבעדיג, ער נישט גענוג אהער, ער נישט גענוג אהין, יעדער דרייט אריין א מעשה. און דאס טויג נישט. סאו רבותי, הערטס מיך אויס, אז ווילט נישט האבן אזא דורכפאל, דעמאלטס זאלט עטס נישט חלילה טון די זאך. יעצט דארף מען האבן א מחילה אויך, מען דארף דאך מוחל זיין, ווייל ס'איז דאך א חרם, מען הייבט דאך אויף א קנין סודר. איז פארשטייסטו מיך, ער וואלט געוואלט כאפן איר מחילה, אבער מען טאר דאך עס נישט צולאזן. ס'איז א מקח טעות מעיקרא, קודם די יארן שטימען נישט, און. מער פון דעם וואס די יארן שטימען נישט, שטימט נישט ער איז א טאטע פון קינדער, א רשע וואס האט אנגעטון צרות פאר זיין ערשטע פרוי, און ער איז שוין געווען הער אינגעידזשד מיט צוויי ספרדישע מיט איינער זענען זיי שוין געלעגן אין בעט זאגט זי זי האט אים שוין געסוט אין קאורט האט ער געטענה'ט ס'איז געווען קאנסענט און ער האט געווינען מען האט אים נישט איינגעזעצט שוין רבותי פאלגטס מיך און טוטס לעבן גליקליך. א גוטן און א פרייליכן און א ליכטיגן שבת.